א גוטן ערב שבת קודש פרשת אחרי מות, עס איז די שבת וואס מען באקט די שליסל חלות זאל זיין מסוגל צו פרנסה פאר יעדן איינעם. כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע ווארענונג, כלל ישראל פאלט אריין אין א מורא'דיגן דילעמע, יונגלעך און מיידלעך האבן ליב צו פארן ארום די וועלט ובפרט נאך אין יוראפ און ס'גייט יעצט בין הזמנים און ס'קומט זומער און זיי שווערצן אריין אזא חלק פון דראגס, דאס איז זייער שעדליך, כ'האב נאכגעקוקט אויפן רב גוגל, ער זאגט ס'איז נאך שעדליכערער ווי דראגס, און מ'טראגט עס ארום און שווערצט דאס פון ארץ ישראל אויף מאנטשעסטער, פון מאנטשעסטער אויף אנדערע פלעצער, איז מ'האט איינגעזעצט עטליכע מיידלעך פאר די ימים טובים, און ס'איז צרות ווי א בארג, עד כדי כך אז ס'געווען מיידלעך וואס האבן נישט געוואלט צוריק פארן, מ'האט זיי ארויפגעזעצט אויף א דירעקט פלייט טו איזריעל, זיי האבן נישט געוואלט צוריק פארן ווייל מ'קומט אן אום שבת, און די גאווערמענט האט געזאגט. אין אסלא, איך געדענק ס'איז געווען א אסלא אגרימענט, דאס איז אין שוועדן, האבן געזאגט זיי אינטערעסירט נישט, זיי ווילן זיי שוין ארויס פון דא, און לויט ווי איך פארשטיי איז געווען איין מיידל איז גאר געווען איינגעשפארט אין דזשעיל בשעת ווען אונז האמיר געזאגט פסח מצה ומרור, געמיר צו פארשטיין אביסל קלאהרער נעבעך. און עס זעהט אויס אז ס'איז אן ארגענייזד קריים מענטש וואס ער טוט דאס, ער ווייסט צו צו גיין צו די מיידלעך, ס'איז א ס'איז א גאנצע פאבריקאציע, וויל איך ענק זאגן, נאמבער וואן, קיינער זאל דאס נישט טוהן און מען זאל נישט נעמען, ווייל עט די ענד אוו די דעי האט מען זיי געלייגט א שווארץ אין פאספארט אז זיי קענען נישט קומען אויף יוראפ איך ווייס נישט וויפיל צענליגע יאר, נאמבער טו זאלט איר וויסן ס'איז א מצוה זיי איבערצוגעבן פאר די פאליס ווייל זיי מאכן אומגליקליך מענטשן, און נאמבער טרי זאלט איר וויסן יעדער טאטע וואס הערט אז זיין טאכטער. צו זיין זון וויל ערגעץ פארן זאל וויסן מיט וועם ער פארט ווי ער פארט און צו ער איז מסכים צו דעם פארן ווייל דער שליח חבד הייסט ער רב ווילהעלם ער זאגט אז ער קאלט אפ אסאך מאל עלטערן פון די מיידלעך ווען מען כאפט זיי און זיי זאגן זיי ווייסן אפילו נישט אז זענען דארט זיי מיינען זענען אין ארץ ישראל אין א סמ אדער אין עפעס אין א ישיבה ס'דאך א דזשאוק וואס גייט פאר און ער גייט נישט בעקן ער זאגט יעדן אז ער בעקט נישט און דער בית דין מאנטשעסטער האט אויך געזאגט מען זאל מער נישט נעמען די עסקנים זיי צו בעקן און ס'וועט זיך אויסלאזן זייער נישט גוט. נאכדעם די גמרא לערנט אונז אז א אישה כלי זיינה עליה, וואס דאס מיינט איז אז ווען מען כאפט א פרוי אין געפענגעניש הארגעט מען זי נישט ווייל זי האט די צוויי דדים און זי האט די אנדערע זאכן וואס זי האט און מען קען באשטיין זיך ענדזשויען מיט איר און ווער ווייסט וואס מען טוט אלס אפ מיט די מיידלעך קיין סאך קענען זיי נישט רעדן ווייל זיי זענען דאך פארברעכער סאו איך וויל בעטן דעם עולם ס'איז אן עפעדעמיק דער רב זאגט קלאר ער גייט נישט בעקן קיינעם, ער זאגט אז די חברה ווען זיי שיקן ארויס די מיידלעך אדער די אינגלעך געבן זיי לכתחילה אז טאמער דאס טאמער א פראבלעם איז דא קאלן דעם רב פון חבד דאס און דאס איז זיין נאמבער און ער זאגט פאר די פאליס איך ווייס נישט וואס זיי ווילן פון מיר און ס'איז זייער זייער נישט גוט רבותי לאמיר נישט פארלירן אונזער אידישן פרייד לאמיר נישט פארלירן דאס אלעס וואס אונז האמיר געבויט אזוינפיל יארן אז אונז זעמער מענטשן ביי די בוקס אונז האמיר א תורה איט העז טא סטאפ. יעצט א זומער מען זאל זייער אבאכט געבן אויף די קינדער און מען זאל זיי נישט לאזן חלילה פארן, ווייל זיי זאגן זיי פארן אויף באר שבע, דערווייל טרעפן זיי זיך גאר אין אסלא צו אין אנדערע פלעצער, און איך לייג דאס צו ווייל ס'איז געווארן אן עפעדעמיק, מען קען נישט אזוי אנהאלטן, יעדער זאל וויסן דעם אמת וואס דא טוט זיך. אסאך מאל זיץ איך און איך טראכט, איך רעד דאך צו מיר אליינס, איך זיץ מיט א קליינעם טעיפ רעקארדער און איך רעד ווי א משוגענער, איך רעד, איך שריי, איך מאך, איך טו, איך האב באקומען היינט א טעלעפאן קאל פון א אינגערמאן, ער זאגט מיר דו האסט ארויפגעלייגט אז צו דרייוון א באס פאר די סיטי אוו ניו יארק באצאלט מען טויזנט דאלער א וואך אנצוהייבן, דאס הייסט פופציג טויזנט דאלער א יאר פלאס בענעפיטס, האט ער מיך געזאגט איך האב אייך אויסגעהערט, איך טראסט אייך, איך הער אלעס וואס איר זאגט, איך בין געגאנגען מאכן אן אפליקעישאן נאך ערב יום טוב ווען איר האט עס געזאגט, און מען האט מיך יעצט אראפגערופן, איך האב געפעסט א טעסט און איך דארף נאך האבן פון זיי אביסל טרעינינג, און איך בין א געמאכטער מענטש ביז משיח העט קומען מיטן אייבערשטנ'ס הילף. כ'וועל קענען ריטייערן, קענען חתונה מאכן קינדער, ס'איז א גוטע וועידזש, און ער איז זייער צופרידן, ער זאגט רב נחום וויפיל דארף איך אייך באצאלן? נאר לאמיך דיר עפעס זאגן מיין יונגערמאן טייערער, באצאלן דארפסטו מיר גארנישט ווייל איך ברויך נישט דיין געלט, נאר איין זאך קען איך דיך יא בעטן, ווילסט מיר באצאלן ווי דו האסט א חבר, מיין נישט אז טאמער דו העסט יענעם ארייננעמען עסטו קענען האבן חלילה שאדן, ווייל ס'איז דא אזויפיל פארלאנגס פאר ארבעט ביי די סיטי אוו ניו יארק, איטס אנבעליוועבל. האסט א חבר ער פלאגט זיך פרנסה זאג אים הער דיך אויף צו פלאגן קום מיר צו מיט אויך א פייכל גיי נעם א דזשאב ביי די סיטי אוו ניו יארק זיי האבן טרעין דרייווערס זיי האבן קאנדאקטערס זיי האבן לעקטרישענס זיי האבן טויזענטער איך האב געזען עפעס א נומבער פון וויפיל הונדערטער טויזענטער דזשאבס זיי האבן סא זיי נישט קיין בהמה און איך וויל אנזאגן פארן גאנצן עולם ס'איז דא א צייטונג וואס הייסט די טשיף ווען איך בין אויפגעוואקסן איז געווען צוויי צייטונגען פאר די סיטי אוו ניו יארק איינס די טשיף איינס די לידער ס'איז אלץ גאווערמענט דזשאבס נישט נאר סיטי אוו ניו יארק ס'איז פעדערל אויך. היינט איז שוין נאר דא איינס, ס'הייסט די טשיף, דארט שטייט יעדע וואך אלעס וואס ס'קומט די נעקסטע פאר וואכן ארויף פאר גוטע דזשאבס, גייטס און נעמטס דעי אלע דזשאבס רבותי, ווערטס נארמאל! כ'האב שוין גערעדט דערפון און כ'וויל נאכאמאל אביסל רעדן דערפון, אז ס'איז געווען נעבעך א געשיסעריי אין א חבד הויז, ס'איז אנבעליוועבל אין קאליפארניע די רייכסטע געגנט, עניוועי איז וואס כ'האב געוואלט איז אז איר זאלטס הערן דעם רב אליינס רעדן, ער איז ארויסגעקומען פון א פיר שעה'דיגע סורדזשערי, ער האט פארלוירן נעבעך פון איין הענט א פינגער און פון די אנדערע הענט ווייסט מען נאך נישט, וויל איך איר זאלטס הערן ווי ער איז מלא אמונת השם און אמונת צדיקים מיט זיין רעבן דעם לובאביטשער רעבן און די האפענונג צו ביאת המשיח, איך וויל איר זאלטס אויסהערן דעיס וואס ער דערציילט.

השם שוד היל אלל אוו אס, השם שוד בי קאמפארט קאנסאלעישאן טו האווארד קעי, הערשל נחום, בן יצחק הכהן ענד טו חנה יהודית דעט דעי דזשאסט לאסט דעיר דיער ווייף ענד מאדער, סאטש א קיינד ביוטיפול פערסאן, הער נשמה שוד רעסט אין פיס אין שמים ענד יו שוד בי ריאינייטעד וויט די קאמינג אוו משיח במהרה בימינו ספידילי אין אווער דעיס, אמן. שוין, האט עטס געהערט? פול מיט אמונה, מיט חיזוק און מיט אלעם. כ'האב געוואלט זאגן, ס'קומט אן עת צרה דארף מען וויסן, פארלירט זיך נישט, אבטח ולא אפחד, מען פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן און מען האט נישט קיין מורא. בשעת איך ענדיג דא דעם שיעור, ס'איז דאנערשטאג, איז ארויסגעקומען א פרעס ריליעס פון די ווייט האוז אז ער איז געווען אין די ווייט האוז און ער איז דארטן מיט אסאך מענטשן וואס מען האט איינגעלאדענט און ער האט געזאגט דארט אויך א דרשה אין פראנט פון דעם פרעזידענט און איך וויל עטס זאלט הערן וואס ער זאגט.

כ'האב געוואלט קודם זאגן פארן גרויסן חשוב'ן ציבור א גרויסן יישר כח פאר די ארדענונג וואס מ'האט געהאלטן, אין די מקווה'ס האט מען נישט געלאזט אריין קיין קינדער, מסתמא האבן טאטעס שוין נישט געשיקט אויך נישט, ס'איז שוין נישט קיין ביג דיעל היינט, און ס'איז געווען שיין געהאלטן אין בתי מדרשים, גבאים האבן מיר געזאגט, מ'האט זיך געשטעלט אונטן, חברה זאלן נישט אויסהערן קריאת התורה, ווייל זיי האבן געהאלטן אז ס'איז וויכטיגער צו וואטשן די קינדער, ברוך השם, זיך איינגערישט, כ'האב א גרויסע הנאה, יעצט כ'האב געוואלט קודם כל רעדן א וויכטיגע נקודה. איך האב אייביג געזאגט אז מען טאר נישט שיקן קינדער אויף ארץ ישראל ווייל ארץ ישראל כמעשה ארץ מצרים און כמעשה ארץ כנען ס'איז פול מיט זנות און שטופי זימה האב איך אייביג געזאגט יעצט כ'האב באקומען קאמפלעינטס פון טאטעס וואס זיי האבן יא געשיקט די קינדער ווייל ס'איז דא ישיבות וואס זיי זאגן זיי געבן זייער גוט אבאכט אויף די בחורים זייער גוט מיי פוט וויאזוי קענסטו אבאכט געבן נאך צענע ביינאכט איז דאך דער בחור אן היז אוין. קיצור, ס'איז יעצט געווען א פרשה פון נישט איין בחור נאר עטליכענע בחורים וואס האבן געלערנט אין ארץ ישראל אין ישיבות, און אין ארץ ישראל איז זייער הייס, און ממילא איז שווער צו פארלאנגען דעם זעלבן צניעות ווי מ'פארלאנגט למשל אין יוראפ וואו ס'איז קילער די זומערס.

און דער למשל דער טאטע וואס האט זיך מיר באקלאגט, זאגט ער איז געוואויר געווארן אז זיין אייניקל דער וואס איז געפארן אין די ישיבה לערנען איז געפארן אויף יוראפ ערגעץ באמען א גאנץ פסח און ער האט מיטגענומען א גירלפרענד, כ'האב אים געזאגט יעדער בחור שלעפט מיט א מיידל און יעדע מיידל שלעפט מיט א בחור און טאמער קענסטו שוין נישט קאנטראלן דיין קינד ביסטו אויף צרות און טאמער דו קענסט זאלסטו פארשטיין די בעסטע ישיבה און די בעסטע הצלחה קענסטו האבן אז דיין זון קומט אהיים יעדע נאכט. און דיין טאכטער אויכעט. כ'האב ווען געזאגט מ'זאל נישט לאזן די בחורים פארן, זיי פארן, ס'איז דא א שטאט ס'הייסט פונטא קאנא, ס'איז אין סענטרעל אמעריקע, בקיצור ס'איז די ארגסטע פלאץ וואס ס'איז דא, מ'קען פאר פינף דאלער, צען דאלער קענסטו וואוינען מיט א מיידל דארטן, אן אנדערעידזש, כ'ווייס נישט וויאזוי די געזעץ איז דארט אפילו, נישט קיין חילוק. האט א בחור מיר געוויינט בערך א שעה צום אונזער זמן ערב פסח און מיר געשריגן. נכון, כ'האב געוואלט טאקע זינדיגן מיט אביסל גילוי עריות מיט אלעם אבער אויף נישט צו האבן מצות וואס קען איך טון יעצט? כ'האב דאך נישט קיין מצות, כ'האב געהאלטן מ'עט דא קענען באקומען, דערווייל זע איך כ'וואוין אין זייער א גוי'אישע שטאט, כ'האב עס ארויפגעלייגט, איז געגאנגען איינער האט מיך אפגעקאלט אז ס'איז דא די וואס זיי טראגן אווערנייט, זאג איך אים יא אווערנייט אבער ס'איז דאך שוין יעצט ערב יום טוב, אווערנייט וועט ער עס האבן אינמיטן יום טוב, רבותי דער עולם איז צולאזט, אין אונזער צייט אז איינער איז געווען א באם איז געווען א בחור וואס האט גערייכערט א ציגרעטל האט שוין געהייסן א באם. היינט אן תקנה און אין ארץ ישראל גייען זיי ארום די אינגלעך מיט די מיידלעך ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר רבותי צאמטס ענקערע קינדער ווילאנג עטס קענטס און מאכט זיי חתונה שנעל און איך וויל אויכעט מאכן א זאך כ'האב שוין געזאגט אמאל מ'האט מיך אויסגעלאכט כ'מיין איך זאג דאך אסאך משוגענע זאכן מ'לאכט אבער עווענטשעלי קומט עס צוניץ איך האלט מ'דארף לערנען הלכות נדה מיט די בחורים און מיט די מיידלעך דערס נאטינג ראנג מ'ווערט נישט סעקסי און היי און עראוזד ווייל מ'לערנט א פרוי האט א וסת. ס'איז דא דא אין פלעטבוש איז דא דא א גרויסע מיידל סקול, איינע פון די שענסטע מיידל סקולס פון די ספרדים. בקיצור, איך פלעג פארן אויף אוקריינע מאכן מקווה'ס, כ'האב פארציילט פארן רב די מסירות נפש וואס די רוסישע פרויען האבן געהאט, איז האט ער מיך באשטעלט איך זאל קומען דארט אריין זאגן א דרשה פאר די מיידלעך. טא, איך קום אריין, איך זעה ס'איז א מיידל סקול, אלע מיידלעך גייען נאך מיט אייגענע האר, זאג איך דעם רב, ווי האסטו מיך דא אריינגעברענגט, יו קרעיזי? זאגט ער, ר' איד. ביי אונז גייט מען אויס ווען מען טרעפט זיך א שידוך. וואס דארף איך אז דאס אינגל און דאס מיידל זאל אויסגיין, עס זאל געשען אן עקסידענט, זי זאל אהיימקומען פרעגנענט, זאג זיי שוין לכתחילה, דאס טאר מען נישט, און אזוי ווייטער. און כ'האב געהאלטן ס'איז א מורא'דיגע זאך, האב איך שוין געזאגט פאר צען יאר צוריק, האב איך שוין געזאגט אויף מיין האטליין. רבותי עס איז שוין געקומען א פונקט ווי אונז ביי די היימישן עולם מוז מען אויך שוין אנהייבן צו לערנען הלכות נידה, נגיעה איז אסור. איך האב געזאגט פאר פסח האב איך געזאגט אז מען קומט זיך צאם יעצט מיט משפחה, דער יונגערמאן מיט זיין שוועגערין איז א איסור ערווה, האט נישט קיין שום רעכט זי אנצורירן זי טאר אים נישט געבן אין די האנט אריין, בקיצור מען דארף די אלע זאכן לערנען, קאלט מיך אפ א רב איר ווייסט ווי פארפוילט די רבנים זענען, ס'האט מיר א איד געזאגט. אז די בעל הבתים האבן געמאכט ס'זאל נישט זיין קיין תערובות-דיגע חתונות, די רבנים פלעגן זיצן, זיי האבן מורא געהאט צו עפענען דאס מויל, נאר זאל מען באקומען א גוטן טשעק. קאלט מיך אפ א רב און ער זאגט מיר אזוי, רבי נחום, דאס איז זייער אלט-מאדישע זאכן, דאס קען מען היינט נישט איינהאלטן, מען קומט זיך צאם א גרויסער עולם, מאכט א שווייג. זאג איך אים לאמיך אייך עפעס זאגן, אויב דו קענסט עס נישט איינהאלטן, דעטס יור פראבלעם, דאס מיינט נישט אז איך גיי מאכן א שווייג, איך גיי רעדן ווייטער, און איך האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, קוק הער, אין חרם בינעך דאך שוין, רייט? אין בית החיים וועט מען דאך מיך נישט לייגן דא, סאו איך האב דאך מיך שוין אלץ אויסגעזארגט, סאו פארוועם זאל איך מורא האבן? איצעלע פּימפּ קען דאך שוין נישט פישן, ער איז דאך שוין אין אָלד-עידזש-האום. אפגעגנב'עט א וועלט, געטון אלע קארופציעס, און יעצט איז ער פיניש. עניוועי, איך וועל יא רעדן. רבותי, הלכות נידה איז היינט אויך שייך, און מען דארף זייער אבאכט געבן. און אז נישט, איז אזוי ווי ס'שטייט אז טאמער ס'איז דא תערובות אויף א חתונה, זאגט מען נישט שהשמחה במעונו, ווייל ס'איז נישט דא קיין שמחה אין הימל. סאו איך בעט יעדן איינעם מען זאל אויפהערן מיט די צניעות, די פאלשע צניעות וואס מען האט געלעבט אלע יארן ביז יעצט, און מען זאל אנהייבן א נייע זאך, צניעות איז מען זאל יעדן בחור און יעדן מיידל אויסלערנען וואס דאס הייסט נגיעות, הלכות נידה, און חיבוק ונישוק, און די אלע זאכן. דער הייליגער חתם סופר פלעגט פארלערנען מסכת נידה פאר די בחורים אמאל. איך וויל ענק עפעס זאגן, אמאל וואס ביי ענק איז געווען פרום איז געווען שייגעצ'דיג, און וואס ביי ענק איז שייגעצ'דיג איז געווען פרום. איך ווייס דער סאטמאר רבי זכרונו לברכה האט געקויפט פון חרדים א שטיקל בית החיים, האט מען געמאכט אז ס'זאל זיין עקסטערע די מענער און די פרויען, ווייל די חרדים האט שוין דא געהאט אזוי מיט יארן צוריק. דער רבי האט נישט געוואלט, אבער ער האט געזאגט ער וויל נישט משנה זיין. מ'פרעגט אים פארוואס ווילסטו נישט זאגט ער אין סיגוט איז אויך דא אן אוהל, ס'איז דא די רעבעצן, ס'איז אלעס דארט אויסגעמישט, כ'מיין וואס איז דאך טויט איז דאך שוין טויט. דער רבי האט נישט געכאפט אז פעדעפילן לעבן נאכן טויט אויך, און זיי שטופן די הענט צום שכן, באט דאס איז אף די רעקערד. שפעטער האט דער רבי געזאגט פאר ר' חזקאל שמש, ר' חזקאל האט אונז נאכגעזאגט, עס טוט מיר מורא'דיג לייד וואס איך האב נישט געטוישט, ווייל עס האט געברענגט אזויפיל מלחמות מיט קריגערייען, האסט נישט קיין השגה וואס דאס האט געברענגט מלחמות. דער רבי האט געזאגט, וואס האב איך געדארפט? זאל מען ליגן, מענער און פרויען, ס'איז משפחה. דער האט נישט געוואלט, און דער האט נישט געוואלט וועגן דעם, און דאס איז צו ווייט אוועק, וואס האט עס מיר אויסגעפעלט? איך האב געזאגט, איך האב עס נאר נישט געוואלט טון, ווייל מ'עט זאגן סאטמאר רב האט עס מתיר געווען, און די חרדים האט עס גע'אסר'ט. דאס איז דא געווען, זעמיר געקומען ווי צעווילדעוועטע צעלאזטע בהמות, קיינער האט נישט געהאט קיין דעת תורה, און טאמער יא האט ער מורא געהאט צו זאגן, ער האט זיך באהאלטן אין די קארנער. און מ'האט אנגעהויבן צו זעהן וויאזוי און וואס קען מען אויפטון פאר אידישקייט, וויאזוי קען מען אונז אנטון א קרוין פארן הייליגן באשעפער, האט מען אנגעהויבן מיט אלע שייגעצשטיק. די רש"י מוז מען אויסלאזן, ווייל דא שטייט, אשה א פרוי כי תזריע, אז זי'עט אנזייען, וילדה זכר און זי'עט געבוירן א זכר. דאס וועט מאכן די גאנצע קלאס הארני און סעקסי, און יעדער וועט באקומען א קישוי אבר, און ס'וועט שפריצן זרע אין די גאנצע חדר. אבער דאס אז שפעטער ווען מ'איז אהיים געגאנגען ביינאכט האט די רבי געזאגט דו און דו בלייב דא איך דארף מיט ענק רעדן און די רבי האט זיי ביידע אויסגעזויגן, אויסגעלעקט און געמעסטרעבעיט און אריינגעשטופט איינער אינעם צווייטן און ער איז געווען דער דריטער, דאס האט מען געמעגט, דאס איז געווען מותר לכתחילה, מותר לכתחילה.

א נייע צניעות דאס האבן איינגעפירט דא די די פאר משוגעים די קלאר און די אנדערער יצחק שטערן די די משוגעים האבן אונז געמאכט א נייעם וועג פון צניעות יצחק שטערן מעג אנכאפן און זאגן פאר א בחור זאג מיר וואס קומט ארויס די ווייסע צווישן די פיס וויאזוי פילסטו דאס איז נישט קיין עוולה. נאר כ'קום און זאג מען זאל לערנען מיט די בחורים הלכות נידה, זייער וויכטיג, מען מוז נישט לערנען פונקטליך יעדע זאך ווען די פרוי באקומט די וועסט און ווען נישט, א פרוי איז א נידה דאורייתא, און נאכדעם באצאלט מען א ביטערע פרייז פאר די אלע זאכן, מען באצאלט די ארגסטע פרייז, יעצט איז געהארגעט געווארן האב איך א קען ביתר, אן אמעריקאנער קינד, א באס איז אים איבערגעפארן, נו פארוואס? וואס איז דאס קינד שולדיג? דאס קינד האט נישט געזינדיגט, עס האט צוטון מיט די עלטערן, איך מיין נישט חלילה די עלטערן, איך קען נישט זייער עלטערן, איך מיין צו זאגן עס האט צוטון מיט אונז, עס האט צוטון וואס מען געבט נישט קיין חינוך פאר די קינדער, זיי זעען פון סקווער, היינט איז שוין דא זייער ארדענונג, איך זאג אייך די אמת, איך גלייב אליין נישט אז אין סקווער האב איך געהאט די מערסטע הצלחה, פארוואס? אז עס איז ערנסטע אינגעלייט, זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל זיין א שיט האוז אין גאנץ סקווער. ס'געווען דאס ארגסטע! הערשי בראי האט אריינגענומען אינעם רעבינ'ס קאר חברה און האט זיך מעסטערבעיטעד אינעם רעבינ'ס קאר און האט זיי געהייסן זאלן אים אויסלעקן, און דארט ווי די רעבע זיצט וואס פופצן מינוט שפעטער איז די רעבע זיך דארט אריינגעזעצט מיט די בעקיטשע, דארט איז געבליבן די זרע. פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען? ס'געווען די גרעסטע חורבן וואס איז דא.

ס'איז דא איינער וואס איז אליין א חזיר א יחזקאל טייטלבוים ער לערנט פאר פאר סאטמאר אין כולל הלכות נדה דארט אונטן פאר די אינגעלייט היינט האב איך דאך מורא דארט אריינצוגיין פארשטייסט דאך אליינס סאו ווייל ס' די חברה וועלן מיך ארויסווארפן אבער ווען איך פלעג נאך זיין אקטיוו פלעג איך דארט זעהן צוויי דריי און פיר עט מאוסט פרעג איך וואס איז יעצט איז עפעס אזא חודש וואס קיינער האט נישט חתונה געהאט סאו ווילאנג מיינט עטס עטס צו פאפן דעם אייבערשטן? עטס פאפט זיך ענק, דער אייבישטער פארלאנגט, און אז עטס געטס אים נישט נאך, איז נאך מאריך אף וגבה דיליה, הייבט ער אן צו קאלעקטן. עטס איך האב ענק שוין געזאגט זייער אסאך מאל, איך קום דאך מיך צאם אין אלע אפיסעס אין מדינת ישראל וועגן סעקס אביוז, וועגן אנדערע זאכן, איך האב זיי אמאל מסביר געווען אז איך בין געווען א בחור, א יונגער בחור, און איך בין געפארן אמאל מיט א קאר, מיט א טעקסי, פרעגט מיך דער טעקסי וויפיל מענטשן האט די ארגענעזעישן, וואס הייסט נטורי קרתא? זאג איך אים, עס זענען אפשר א מנין, נישט דא קיין מנין צווישן זיי. פרעגט ער מיך, נו פארוואס האט די מדינה אזא מורא פאר זיי, דעמאלטס האט דאך די מדינה מורא געהאט פאר פראטעסט, פאר דאס, פאר יענץ. האב איך געזאגט, ווייל זיי ווייסן נישט וואסארא קליינער עולם זיי זענען. זיי האבן נאר א גוטע פרינט אפאראט, און יעדן חודש געבן זיי ארויס זייערע פאשקווילן, צו יעדע וואך. פרעגט ער, נו פארוואס שיקט מען נישט אריין פאליס מען זאל זיי אפשטעלן? האב איך געזאגט, ווייל ס'איז נישט דא וואו צו שיקן פאליס, בסך הכל האבן זיי א פאוסט אפיס באקס. וועסט באמבארדירן די פאסט אפיס באקס, יענער האט נישט געגלייבט וואס איך זאג, דזשאסט דידנט בעליוו, היינט זעהט מען אז ס'איז אמת, איך שריי אלץ צו די מדינה, מען מאכט פראטעסטן, מען מאכט זיך משוגע, מען טוט, ס'איז דא אפאר מענטשן וואס מאכן אויף דעם געלט, ס'איז דא מענטשן וואס לעבן פון דעם, ווי מער זיי מאכן פראטעסט באקומען זיי מער, און מען האט געשיקט פון די סקאם אוו די ערד פיפל דא ביי אונז אויף אמעריקע אויכעט, ס'איז דא איינער וואס מען האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, און ער האט געלאנדעט דא ביי אונז, ער איז געווארן א מנהל, א משוגענער. א טאטאלער משוגענער, פון לאנדאן האט מען אים פשוט ארויסגעווארפן, ער האט מצער געווען מענטשן פאר גארנישט, משוגענער, ס'איז געווען אמאל איינער וואס מ'האט אים געכאפט, ער האט זיך נעבעך פארזינדיגט מיט א שיקסע, ער האט אויסגעקלאפט אין בעסמעדריש ש ש שמיני עצרת און שמחת תורה, ער זאל ארויסגיין פון בעסמעדריש, כ'האב געוואלט פארציילן א מעשה, א איד קומט אמאל אריין אין מקווה, דער מקווה איד שרייט אז דער חזיר זאל ארויסגיין פון מקווה, רופט זיך איינער אן אנטשולדיגט איך האב דען נישט באצאלט וויפיל יעדער? ווער איז נישט קיין חזיר אין די מקווה? ווער איז נישט קיין חזיר היינט אין א שול? דו קענסט האבן א מנין פון צוואנציג דרייסיג אידן און ס'איז נישט דא איינער וואס ער קען זאגן אויף זיך אז ער איז נאך נישט געווען מיט א גויטע אדער מיט א משכב זכר? נישט דא אזא זאך, נאר וואס מען זינדיגט צאם וויפיל מען קען, ביז ברוך השם מ'האט געמאכט א סטאפ צו דעם, און נאכדעם מ'איז געקומען אויף דער עלטער די בארד איז געווארן ווייס, האט מען אנגעהויבן צו זאגן שמע ישראל שמע ישראל השם אלוקינו, וואס זאגסט מיר די באלאניס? אזוי זענען זיי אויפגעוואקסן, חזירים, זיי האבן געטון וואס מען האט נישט געטארט א גאנץ לעבן, די מלמדים האבן געטון וואס מען האט נישט געטארט, די ראשי ישיבות האבן געטון וואס מען האט נישט געטארט, די רבנים האבן געטון וואס מען האט נישט געטארט. נו ווערט ער א צדיק. מיר האט געזאגט א איד, ער לעבט שוין נישט, ער איז שוין א שוכן עפר, ער איז געזעסן אויבן אן ביים סאטמאר רב, נאך ביים הייליגן דברי יואל, געזעסן פון די אויבן אן זיצערס, האט ער מיר אמאל פארציילט, ווייל ער האט געהאט אפאר טאלער, פארשטייסט דאך רבי מכבד עשירים, האט ער מיר אמאל פארציילט, זאלסט וויסן ר' נחום, וויפיל זנות איך האב געטון אלס בחור און אלס אינגערמאן, קען איך דיר אפילו נישט זאגן. זאגט ער, ביי אונז איז געווען א דארף, און איך בין געווען א יונגער מענטש, און אין דארף איז שוין נישט געווען נאר אלטע מיידלעך, די מענער זייערע זענען אדער געשטארבן אדער זיי האבן נישט געהאט קיין מענער, זאגט ער, איך האב אנגעמאכט א דארף פול מיט ממזרים, אלץ איז געווען מיינע קינדער, פארשטייסט? נאכדעם האב איך אים געזאגט פאר א דזשאוק, אבער די ממזרים האט היטלער נישט געהארגעט ווייל ס'זענען נישט געווען קיין אידן, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דא געקומען אויף אמעריקע, ער איז געווארן א שיינער איד, ער איז געזעסן אויבן אן, און יעדער האט זיך געלעקט צו אים, און שוין. און דאס גייט עטס צו איינעם זיך אויסצולערנען, נישט אזוי ווי ס'זענען די יונגע יארן זענען די אלטערע יארן, היינט איז דא אן אינטערנעט, היינט האלט מען טרעק פון יעדן, עניוועי, דער מענטש וואס מען האט ארויסגעווארפן פון ענגלאנד הייסט יצחק שטערן, זיין נבילה סרוחה, האט ער געשריגן אויף יענעם איד, גיי ארויס פון שול, יענער איז ארויס, זיין ווייב האט זיך גע'גט פון אים, מיטגעמאכט דעם גיהנום, היינט וואוינט ער דא אין אמעריקע, ער האט עס געהאט א רעכט צו טון? ער אליין איז א מנוול. בחורים פלעגן מיר זאגן ער רעדט צאם מיט זיי כל מיני מנוולות. איך האב נישט געגלייבט. זאג איך א בחור ברענג מיר א טעיפ פון דעם. און היינט גייען אלע בחורים מיט טעיפס. ס'איז א קליינע פעדער, דו זעסט אפילו נישט. זיי האבן עס אין די טאש, זיי הערן אלעס וואס דו זאגסט. עניוועי, דער יצחק שטערן האט קינדער וואס ס'טאטשן די שכנים, די שכנים האבן אריינגעלייגט באהאלטענע מעגל סגור, אזא ווידעא, סירקוט ווידעאס, און ער און זיין ווייב איז געגאנגען ברעכן. און זיי האבן עס צובראכן, אבער דעי דידנט נאו אז ס'איז דא נאך זעקס וואס זיי עקזיסטירן נאך. ער מעג? פארוואס אזא לעקער? זאליק האט פאר אים מורא. עניוועי, מ'פלעגט זאגן אינדערהיים אז יעדער כאפט דעם קעניג'ס שיריים, און דער קעניג עסט דעם הונט'ס שיריים. פארוואס? ווייל דער קעניג האט מורא געהאט צו מ'האט אים נישט אריינגעלייגט סם המות אין עסן, פלעגן זיי קודם געבן פארן הונט צו עסן, און זיי האבן געזען צו דער הונט איז געשטארבן צו נישט. שטייסט? זעלבע אויך זאליק איז טאקע דער גרויסער רב אבער ער האט מורא פאר דעם הונט יצחק שטערן. דער יצחק שטערן איז דאך א הונט שאין כמוהו. ער איז ארום געגאן סטראשען אלע רבנים. אסאך רבנים האבן מיך שוין אנגעקאלט אז זיי האבן נישט געמיינט אונטער צו שרייבן יצחק שטערן האט זיי געסטראשעט און דו ווייסט נישט וואסערע געסטראשעכץ ער פלעגט לייגן. האב איך געזאגט איך ווייס נישט. עטס האטס גארנישט קיין מצוות אין די תורה נאר איין זאך לא תגורו מפני איש. דו ביסט געגאנגען דו האסט געשוצט דיין בלוט מיט. מיין בלוט און מיט מיין משפחה'ס בלוט, נענענענע דאס קען איך דיר נישט מוחל זיין, קיינמאל אין לעבן נישט, דער מגן אברהם אין הלכות ערב יום הכיפורים זאגט קלאר אז אויף הוצאת שם רע איז מען נישט מחויב מוחל צו זיין, נאר סאקמער בהמות, אלץ געווען אזוי געלעבט. דער דער רב דער ער גייט דאך מיט זונות, דער אהער דער אהין. אך, ס'איז לאולייפס געווען אלע יארן? עניוועי, סא דער יצחק שטערן דאווענט אין קליימער און ער זעט אז אין קליימער זאל מען קענען נאך אנהאלטן דעם זנות. ער האט דעם דיין זייט, זיין דיין איז דאך דער באקאנטער חזקאל טייטלבוים וואס האט געוואוינט מיט זיין שוועגערין, ער זאגט ער קען נישט פישן אזוי ווי איצעלע פימפ, און ער נעמט אזאלעכע וואסער פילן, און דארט שטייט אויפגעשריבן אז איינע פון די סייד עפעקטס איז אז ס'קען ווערן א קישוי אבר, און ממילא אז ס'געווארן א קישוי אבר איז זיין שוועגערין פונקט אריין געקומען איז ער צוגעפאלן צו איר, ס'געווען ביי ווען מ'האט גובה עדות געווען ס'געווען א גאנצע שאלה צו ס'איז א רעיפ געווען צו ס'איז געווען א מפתה. האט ער געשריגן ס'איז געווען א רעיפ ממילא איז זי מותר לבעלה און ס'איז נישט דער שוואגער די קעצעלעך ווייל די קעצעלעך וואלטן געווען אפילו באונס וואלטן זיי געווען אסור ווייל זיי זענען כהנים סאו דאזענט טעיק לאנג טו פיגער אוט ווער דאס איז געווען און דער חזיר לערנט פאר הלכות נידה. ס'איז א דזשאוק וואס? ס'איז א גאנצע דזשאוק עניוועי. איז האב איך אלץ געטענה'ט פאר די מדינה, זיי זענען א באנטש אוו משוגעים, א באנטש אוו דזשערקס, זיי נעמען די גארביטש, איך האב זיי געזאגט אזוי, איך בין אויך דערפאר אז מען מעג מאכן פראטעסט קעגן א מדינה, נישט אלעס וואס זיי טוען איז ריכטיג, דערס נאטינג ראנג וויט אלל דעט, אבער איך האב געטענה'ט איין זאך, זיי טוען עס נישט מיט א ציל, זיי טוען עס נישט פאר גארנישט נאר צו מאכן פרנסה, מענטשן לעבן פון דעם. מען שנארט פון חוץ לארץ געלט, מען מאכט א פראטעסט, מען מאכט פילט אן א סטעדיום, די לעצטע פראטעסט וואס איז יעצט געווען איז געווען ליידיג די סטעדיום, מען האט צוגעדעקט אלע בענקלעך מען זאל נישט זען דעם חושך וואס דארט איז געווען, פארוואס? ווייל איך האלט אין איין מסביר זיין פארן עולם, גייטס נישט, ס'איז דא משוגעים וואס זיי מאכן אויף דעם געלט, איך הער זאגן, איך ווייס נישט זיכער, איך נעם דיסקלעימערס, אז דער שייגעץ האט זיך אנגעפארט ער וויל האבן אַכט און דרײַסיק פראצענט פון די מיליאנען וואס קומט אריין, האט גאט געהאלפן ס'איז נישט אריינגעקומען קיין מיליאן. דיס איז, דיס איז, דיס איז אלל ראנג, ביקאויז דאס מאכט אז כלל ישראל מיטן הייליגן באשעפער מיט זיין תורה זאלן אויסזען ווי די אראבישע דזשיהאדס, און אונז וויל מיר דאס נישט עניוועי, און איך האב אלץ געטענה'ט צו זיי, עטס זענטס פערד, עטס לאזט זיי אנצינדן גארביטשעס אין מאה שערים, עטס קומטס מיט די פאליס און זיי שלאגן זיך אויף מיט ענק, האב איך זיי געזאגט, זייטס נישט קיין בהמות, זיי צינדן אן די גארביטשעס אין מאה שערים, לאז עס ברענען, דעטס איט.

מראי אסתר, די אינטערמערידזש אין ארץ ישראל איז זייער הויעך, ס'האלט בערך ביי פינף און צוואנציג דרייסיג פראצענט, אראבער האבן חתונה מיט אידן, אידן האבן חתונה מיט אראבער, ס'איז דא אויף די ווידיאו זעהט מען ווי זיי גייען אריין אין מקום המקדש און זיי נעמען אויף זיך אז זיי שמד'ן זיך פון אידישקייט און זיי ווערן אראבער, ס'דא א גרויסע ארגענעזעישן יד לאחים וואס זיי גייען ארום ראטעווען, ס'דא טויזענטער נעגלעקטעד, נישט הונדערטער, טויזענטער נעגלעקטעד פרויען וואס האבן זיך פארליבט מיט אן אראבער, און זיי האבן אנגעמאכט צוויי דריי קינדער און נאכדעם נעמען די אראבער צו די קינדער, ווייל לויטן אראבישן געזעץ איז די קינדער גייען נאכן טאטן, וואס דער טאטע איז דאס איז די קינדער, אין אידישקייט, און נישט אין אידישקייט, אין רעלידזשען איז למעשה איז דא טויזענטער קינדער און מען פארט זיי ראטעווען און מען טרייט זיי ביינאכט ארויס צו גנב'נען מיט אנדערע טריקס, מען שלאגט זיך און מען הרג'עט זיך, ס'איז נישט וואס זיי האבן זיך פיינט, ס'איז פשוט ווייל. ס'איז דא מענטשן וואס זיי באקומען פאר דעם געלט, און יעצט ווילן זיי אויפהערן. מ'האט געארבעט דורך אמעריקע אז די אלע וואס זיי באקומען געלט פון אבא מאזין, מ'זאל אויפהערן דעם גאנצן פאנד. ער האט געהארגעט א איד, קריגט ער הונדערט טויזנט דאלער, א פענשן פאר לייף. וואס איז די חכמה פון דעם? עניוועי. סאו בקיצור, ס'איז א גרויסע פראבלעם, ס'איז געווען א פראבלעם אלע יארן, אז ס'איז דא אפאר אנדרייערס. לעצטנס הערט מיך שוין אויס די מדינה, און זיי האבן יעצט געמאכט א נייע זאך, די וואס גייען זיך שלאגן, קעגן די מיידלעך וואס גייען אין מיליטער, ווייסט מען רעדט אונז איין באלאוני אז מען צווינגט זיי, ס'איז דא נאקעטע שיקסעס, מען קומט אריין, מען ווערט היי, מען ווערט אראוזד, מען זעט א א דאס און א יענץ, אזעלכע נאקעטע פיקטשערס און מען קישט זיך און זיי ווערן משוגע, מיט דעם גייען די מיידלעך אין מיליטער, באלאוני, די וואס ווילן גיין גייען. און איך וויל ענק זאגן זיי גייען זייער אסאך, דער עולם מיינט ס'איז דא איין מייזעלס וואס ער איז אין מיליטער, איך האב גערעדט די וואך מיט איינעם וואס ער איז שוין דורכגעגאנגען די מיליטער איז שוין געווען דארט דריי יאר, און ער זאגט מיר אזא מענטש ווי ער איז געווארן הלוואי מען מאכט אין די ישיבה א מיליטער, ער געווען א באם ער געווען אויף דראגס, היינט הי נאוס הי העז א פיוטשער, איך ווייס נישט וואסערע פאך ער האט זיך דארט אויסגעלערנט, ער איז צוריק געקומען דא און ער זוכט יעצט א שידוך חתונה צו האבן, און. הי פיעלס הי עקאמפלישד סאמטינג אין היז לייף, און דאס איז וואס דא גייט פאר, מען געבט נישט אין די ישיבות גארנישט, טאמער מען זעט דער עולם איז צו צעלאזט מאכט מען א פראטעסט, באלאוני, עניוועי, איז דער שטערן מיט די אנדערע שקצים לויפט מען ארום און זיי בונטעווען, און יעצט האט זיך די גאווערמענט גענומען איבער זיי און געזאגט אינאף איז אינאף, אונז מוז מיר זיין א נארמאלע לאנד אזוי ווי יעדע לאנד אין די וועלט. בקיצור, איז דא דא א גאנצע זאך ווי מען האט אין מאה שערים געכאפט די וואס ארגאניזירן דעם קעגן דעם גיוס, מען האט זיי געכאפט, געכאפט א דרייווער וואס ער פארט ארום, און וואס איז געווען דער סוף? זיי האבן גענומען א לויער, דער לויער הייסט חיים גאלדבערג, און חיים גאלדבערג שרייט כלאר אז דער דרייווער האט גארנישט מיט די גאנצע זאך, ער צאלט אים אפאר טאלער ער זאל ארומדרייוון א קאר, און ער האט גארנישט מיטן גאנצן פראטעסט. ס'איז פונקט כ'האב גענומען א טעקסי איך האב געזאגט דרייוו ארום און יעצט האבן זיי איינגעזעצט אפאר טאפ טאפ פיגערס פון די חברה און במילא וועלן זיי זיך אויסלערנען זיי וועלן זיך אויסלערנען איך זאג נישט אז די רעגירונג טוט נישט קיין עוולות מיט די ספרדים און מיט די אלע זאכן אבער פאר דעם איז דא לויערס און פאר דעם איז דא ישיבות ועד הישיבות האט אונז אויך דורך געווארפן. ס'איז געווען פאלש, אבער מ'דארף קענען פייטן, באט דעטס נאט די וועי. כ'גיי אנצינדן הייזער, כ'גיי דאס, כ'גיי יענץ, דאס מוז זיך אפשטעלן. יעצט זיי האבן געכאפט דעם דרייווער, איז ער געגאנגען און ער האט זיך גענומען זינגען אויפן סטעידזש אין קאורט, ובשלטון הכופרים אין אנו מאמינים, האט יעדער מסכים געווען אז ער איז צודרייט און מ'זאל אים ארויסנעמען און מ'וועט מאכן די דיון אן אים. דעטס איט. יעצט הערטס אויס זיין לויער. שם רק, רועי פוליטי, במהלך הדיון

שוין, דאס איז געווען זיין לויער, ער האט געזאגט ער האט געטון געפערליכע פארברעכן, און ער מיינט אז מען וועט זיך לאזן אזוי, די די זאכן האבן זיך אויפגעהערט, און די זעלבע דארף מען אויפהערן דא, ווייל איך האלט אין איין איינגעבן פאר די עף בי איי, און ס'גייען ארויס מיליאנען אז ס'זאל זיין ווי מען זאגט, ס'זאל נישט זיין בייעס, און א שווארצער זאל נישט האבן א ביליגערערע נאמען, און א איד זאל נישט האבן א ביליגערערע נאמען, איך געב אריין פעיפערס יעדע פאר וואכן. יעדע פאר וואכן, ס'קען ז. אז מען קען עס ארויסנעמען, מ'קען זעהן. שטייט כלאר און דייטליך אז ס'נישט דא נאך אזא פלאץ וואס איז אזוי בייעס און וואס ס'אזוי נישט געהאלטן דאס געזעץ ווי ביי די אידישע געגנט. איך האב זיי געפרעגט וואס איז געווען מיין גיסן בליטש און וואס איז געווען מיין ש. מ'האט מיך געשאסן און וואס איז געווען מיך ארויסגעווארפן פון די שטאט. דאס איז געווען לאוו קריים צו דאס איז געווען העיט קריים? ווייל איף איט וואז העיט קריים, פארוואס טריעט מען דאס נישט לייק העיט קריים? פארוואס איז געווען דא איינער אין די פאליס, דא דא דא איינער א הויעכער א האסקי גיי, א שווארצער אזא ביג מען, ער פירט די עפעירס פאר קאמיוניטי עפעירס, האט ער מיר געזאגט ווען איך בין געגאנגען זיך באקלאגן נאך מיט צען יאר צוריק, האט ער מיר געזאגט ליסען יו קיפ יור העד היי, וואטש דעי שודנט שוט יו, ענד יו מעיק שור יו קלאוז יור האטליינס.

טו גאו אלאנג וויט דעם, זענען זיי גערעכט געווען, היינט די נוספעיפערס זיי זיצן נאך היינט, פאריגע וואך פאר צוויי וואכן האב איך געגעבן אן אינטערוויא פאר די גרעסטע צייטונג אין אמעריקע, נישט ניו יארק, אלע סטודענטס ליינען דאס, ס'איז נישט דא נאך אזא בייעס פלאץ ווי ווילימסבורג און ווי עני אידישע קאמיוניטי, א מענטש וואס ער וויל עפעס זאגן קודם דערשטיקט מען אים פארוואס איז ער נישט בארעכטיגט, איך האב באצאלט אזויפיל יארן געלט מעמבערשיפ אין סאטמער, זיי ווייסן דאס, איך האב זיי געוויזן אלע בילס, איך האב באצאלט, איך בין געווען אפ טו דעיט ביז מ'האט מיך ארויסגעווארפן, און. פארוואס האט מען מיך ארויסגעווארפן? ווייל כ'האב געהאט א מיינונג. לאמיר זאגן כ'האב געהאט א מיינונג אז ציונות איז מותר. חס ושלום כ'האב דאס נישט געהאט, אבער לאמיר זאגן, דארף מען מיך ארויסווארפן, ארויסרוידעפן? מענטשן וואס האבן זיך געקריגט מיטן סאטמאר רב אין ערנסטע זאכן, האט מען זיי צוגענומען די קליידער אין די מקוה און אריינגעטונקען. דו מיינסט דאס איז געווען דער סיסטעם? וועגן דעם זאלט איר וויסן האט דער רבי פארלוירן. דער רבי איז א פארלוירענע נשמה. ער האט קיינעם נישט וואס ער האלט מיט. ווייל יעדער האט געזען ווי פאלש ס'איז, און די פאר וואס זיי גייען נאך אן, מען האט נאך גענומען אויערבאך פון קייווער און געמאכט דעם נייעם מנהיג הדור, איז אויכעט נאר וועגן דעם ווייל יצחק שטערן האט א פאר שקל צו מאכן פרנסה אויף דעם, און די פלג הירושלמי לעבט פון דעם, אבער עס איז נישט אלס די רבי אלס זיין הייליגקייט און אלס זיין שיטה און אלס זיין דעת תורה. אונז רעספעקטירן מיר דעם הייליגן רעבן אזוי ווי א רעבע ער'ט דאך געווען אזוי ווי אונזער טאטע. ער האט אונז געלערנט נישט נאר די ציונות, ער האט דאך אונז אלעס געלערנט. מען האט געקוקט א איד וואס ער איז געגאנגען ווי זיין גאנג איז געווען און יעדע זאך אויסגערעכנט ווען ער האט געפירט א מלחמה וויאזוי ס'איז געווען, ס'איז געווען דא א איד געהייסן רב האלענדער און די רבי געווען זייער גוט מיט אים ווייל ער איז שוין געווען דא אין אמעריקע כ'מיין מסתם דא געבוירן און ווען די רבי האט געדארפט עפעס טובות איז ער אנגעקומען צו אים ווייל ער האט געהאט די קאנעקשנס ביי די גאווערמענט איינמאל איז ער געזעסן ביים רבי'ן אין שטוב און מ'האט גערעדט. האט אים געזאגט משה דיין זאגט. האט דער רבי אנגעהויבן צו שרייען משה דיין איז דאך אפילו נישט געווען געמל'עט. איז דער איד רב האלענדער געווען זייער א קלוגער איד, זאגט ער פארן רבי'ן אזוי, רבי מילא די שיטה און ציונות מיט די אלע זאכן וואס דו זאגסט מוז איך דיר גלייבן, אבער אז דו הייבסט אן צו גיין אריין צו יענעם אין די אונטערהויזן ער איז יא געווען געמל'עט ער איז נישט געווען געמל'עט, פון וואנעט ווייסטו ער איז געגאנגען מיט דיר אמאל אינאיינעם אין די מקווה אז דו האסט אים באטראכט? האט דער רבי געזאגט פאר יאסל אשכנזי, יאסל, יאסל, ברענג מיר נאר דעם דעם ביכל דארטן, עפעס א ביכל. ס'איז דא א ביכל, ס'איז געדרוקט געווארן דעמאלטס אסאך יארן פריער, און דעמאלטס אין ארץ ישראל איז אויך געווען די זעלבע אזוי ווי דא ביי אונז אז מ'טאר נישט מל'ען קינדער ווייל דו שניידסט אפ א שטיק פון זייער מעשה און ס'איז נישט ריכטיג, בכלל שטייט דאך די רמב"ם זאגט אז אפצושניידן א שטיק פון די ערלה איז כדי להחליש כח התאווה, אפשר דאס יונגל יא וועלן האבן א גוטע תאווה.

און אלץ איז פאליטיקס. איך וויל פרעגן אז ער קען שאפן א גט פאר משה טעראריסט'ס א ברודער, קענען זיינע קינדער זיין איינגעשטעלט אין חינוך? וואסארא מין חינוך האמער אונז? יעצט האמער דאך אינגאנצן נישט קיין חינוך, יעדער משוגענער איז געווארן א מחנך. איך געדענק נאך ווען איך בין אויפגעוואקסן, מיינט נישט איך האב שוין חתונה געהאט, איז געווען עפעס איינער ליכטענשטיין האט זיך געקריגט און ער האט זיך געקריגט מיט דעם וויאזוי הייסט ער שוין דער דער דער דער די אלע משוגעים שלמה הערצאג. זיי האבן זיך ארום געקריגט די אלע חברה ווער ס'זאל זיין די באלעבאס, קוק אן זריל טויבער, זריל טויבער איז יעצט אפגעפייגערט ווי א נבילה, שטעל דיר פאר ס'איז דא א פרוי וואס זי טענה'ט אז זי האט געהאט מענטל פראבלעמס, זריל האט גוט גערעדט האט ער איר געזאגט קום ארויף אין דעם און דעם האטעל לאמיר זיך טרעפן איך וויל זיך אביסל אויסרעדן, און זי איז געווען א יעקע, זי איז ארויפגעגאנגען. און האט זיך אראפגעלייגט אויפן בעט, ס'איז דאך דא אזא קאוטש, און ער געוואלט אנהייבן צו פאטשקען, האט זי געזאגט, וואט? איך האב געמיינט אז דו ביסט אן ערליכער מענטש, זי איז ארויסגעלאפן, איך האב געטראפן איר סייקאלעדזשיסט, איז געווען יאר נאכדעם איז נאך געגאנגען אויף סייקייעטרי, אויף סייקאלעדזשי, פרעג איך אים, וויאזוי מעגסטו מיר דאס פארציילן, דו טארסט עס נישט, איז א היפא לא, מ'קען דיך איינזעצן, נעמט ער מיר ארויס א צעטל, זי האט אונטערגעשריבן מ'זאל עס פאר יעדן פארציילן, ווייל אנדערע מיידלעך זאלן נישט נעבעך נכשל ווערן, איז א חזר! ווי די גמרא זאגט. געזאגט ווער ס'האט צו טוהן עם הנשים און סופו איז נישט גוט זאלסטו גלייבן אז די גמרא ווייסט וואס ס'האט געזאגט יעצט איז ער געשטארבן מ'האט עם געלייגט אין קרית פאפא שוין דאס איז דער גליק איז וועגן דעם וויל איך מסביר זיין אז דער עולם זאל פארשטיין אין ירושלים קומען ארויס יעדן טאג פלאקאטן ס'דא מענטשן וואס צאלן פאר דעם איך ווייס אין לאנדאן איז דא אן ארגענעזעישן איך נעם טויזענט דיסקלעימערס אמאל איז געווען א צייט וואס קעגן די מדינה זיך צושלאגן איז געווען איינע פון די בערגערס

געשלאגן ווי? געשלאגן וואס? האסט ארויסגעגעבן צוויי מאל צעטלעך? דאס איז ווערט טויזנט פופצן הונדערט דאלער יעדעס מאל. דאס הייסט נישט געשלאגן. ניין, מ'האט געמוזט קויפן די רבנים זאלן אונטערשרייבן. נו, אבער ס'האט דאך גארנישט אויפגעטון. האסטו געקויפט די רבנים יעדער האט אונטערגעשריבן און נחום ראזנבערג זאגט איך האב ענק אלע אין בוידעם. איז אזוי ווי כעזעם צוריקגענומען די געלט צו געוואלט צוריק נעמען צו צוריק גייט א קאזע. בקיצור, ס'איז נישט דא מער קיין געלט נישט דא קיין מלחמה. איי די יוגנט גייט אונטער? אלע קינדער טוט דאך נחום ראזענבערג קאליע מאכן, תירוץ איז די מלחמה איז נישט געווען קיין מלחמה ווייל מען האט געוואלט טון דעם רצון השם, די מלחמה איז געווען א מלחמה ווייל ס'איז געווען געלט, ס'איז נישט דא קיין געלט איז אויס מלחמה. מען דערציילט אז אין געטא איז געזעסן די אלטע מיסיס ראטשיילד, די מאמע פון די גרויסע ביליאנערן ראטשיילד ברידער. האט מען איר געפרעגט נו ס'וועט זיין א מלחמה צו נישט, האט זי געדרייט מיט אירע פינגער, ווייסט אלטע פרויען דרייען מיט די טווידלינג דער טאמבס, און זי האט זיך געשאקלט אויף די ראקינג טשעיר, זי האט געזאגט אז מיינע פינף זין וועלן נישט פיינענצירן די מלחמה וועט נישט זיין קיין מלחמה. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דאס אלעס וואס דא גייט פאר, און איך רעד שוין צום עולם יארן און דער עולם דערהערט עס שוין. למשל יעצט ביים פראטעסט, די רוב עולם איז נישט געגאנגען, די אלטע באטשי'ס, די וויי וויאזוי מענדעלע וויזשניצער רופט אן די באטשי'ס, די שוואנצאנים, די ווייסן נאך מען גייט נאך, מען האט ארויס, רבנים האבן אונטערגעשריבן, איצעלע פימפ האט אונטערגעשריבן, ווייס איך וואס, כ'האב געעפנט איצעלע פימפ'ס א זאלץ יעצט אויף פסח, ס'איז געקראכן דערין באגאר, ס'איז געווען א סיעלד קען, באגאר ס'איז געקראכן דערין, ס'איז א גרויל, איך קויף קיינמאל נישט אין די התאחדות, נאר. איינער איז געגאנגען איינקויפן, האט ער געברענגט התאחדות זאלץ, ווער ברויך עס האבן? זאלץ איז צוקער, איז עס געווען אזא קען ווי און זאלץ איז געווען, ווער ברויך זיי האבן? איך געדענק איך בין אויפגעוואקסן, איך בין געווען א יונגל, איך בין אויפגעוואקסן און איך האב געלערנט. איז געדענק איך איז געווען אזוי, שלום לאנדא'ס טאטע האט געהאט א רעסטוראנט קעגן איבער, אין די גראסערי לעפקאוויטש, און ווען ס'איז געקומען לאנטש, אונז האמיר געלערנט אין שופראן דארט אין יוז סטריט ביי ר' מיילעך הגדול, איז געקומען שלום און ער האט געזאגט אז ווער ס'וויל, נישט שלום, שלום האט גארנישט געהאט מיט דעם צו טון, סך דאס אז ווער ס'וויל מאכן אפאר צענט, כ'ווייס וויפיל מ'האט געצאלט דעמאלטס, און האט געזאגט אז זאל קומען אין לעפקאוויטש אין בעיסמענט און דארטן האט מען איבערגעפאקט די סך דאס און ס'צוקער און זאלץ און. אזוי האט גענומען צייט ביז מ'האט זיך אויסגעלערנט אז דאס איז אלץ מענטשן וואס זיי מאכן געלט אויף דעם. ס'שטייט לבבתני באחת מעיניך, יעצט ביי שיר השירים האט מען עס געזאגט, זאגט דער מדרש, דער אייבערשטער זאגט ווען עטס זענטס געשטאנען ביים בארג סיני, האט עטס שוין געקוקט ווי מ'העט קענען מאכן דא א לעבן, דער אייבערשטער געט דיך רעסטריקשאנס, דארט וואו ס'איז דא רעסטריקשאנס, די תורה איז דאך פול מיט רעסטריקשאנס, איז ווי העט מען קענען מאכן א לעבן, ווי העט מען קענען אפגנב'ענען יענעם און אזוי ווייטער. און ברוך השם מען האלט שוין דא, ס'האט זיך געגעבן אביסל א ריק פאראויס, יעצט ס'שטייט מעשה ברב לעזער ברב שיע ברב אלעזר בן עזריה און רבי עקיבא ברב טרפון, די נעמען זענען די זעלבע אותיות ווי די הוויה ווי די שם הוויה, הוויה און אדנא.

זכרונו לברכה, ווען ס'איז געווען די מרידה אין וויזשניץ, איז ער געקומען און ער האט געפייערט אז ער גייט אומברענגען ס'וועט זיין נזדעזעה ארץ ישראל ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה. אבער ר' משה'לע האט זיך אויסגעלאכט, א קאלטער הונט געווען, א הונט, ער איז געווען די זעלבע משוגענער ווי זיין זון, נאר ער איז געווען א גרעסערע תלמיד חכם און א גרויסער עובד השם, אבער מענדעלע איז דער זעלבער הונט ווי ער, האט זיך אויסגעלאכט. רב וואזנער האט אים געשריבן אמאל א בריוו ער זאל צוריק נעמען זיין זון ווייל דער טשערנאבלער רבי איז זייער גוט געווען מיט רב וואזנער זיי האבן געוואוינט אין בני ברק האט ער געזאגט וויאזוי מעג מען מאכן א דיין אויס דיין אלס וואס איז געגאנגען האט ער געענטפערט רב וואזנער איר ווייסט דאך אז א דיין פסק'נט נאר ווען מען פרעגט אים ס'הייסט דער תלמיד חכם. דער רב איז געווען ר' משה'לע און רב וואזנער איז געווען א דיין, פארשטייסט? ר' משה'לע האט איבער געלאזט זיינע ספרים זעקס מאל יהק בהק כקק קרק קפק איז בגימטריא שאפאפאטשאטשאטשא גארנישט מיט נישט ער האט נישט איבער געלאזט גארנישט און דער איד האט איבער געלאזט צען גרויסע בענדער און צען גרויסע בענדער און שאלות ותשובות איבער די גאנצע וועלט איבער די גאנצע וועלט און אויסער דעם וואס ער איז געווען א בעל הוראה האט ער געהאט שכל אויכעט איך פלעג יארן עסן פרישטאג מיט א פרשה וואס מען האט גענומען א גט, מען נישט מען האט גענומען א גט, ס'איז געווען א טאטע וואס האט זיך צוקריגט מיט א פרוי, א מאן מיט א פרוי, איז ער געגאנגען און ער האט געשריגן צו די רבנים אז ער האט גענומען קידושין פאר זיין טאכטער וואס איז נאך געווען דעמאלטס א קטנה און זי איז אן אשת איש, נו נארמאל מען האט דאך געדארפט גיין געוואויר ווערן ווער איז דער אשת איש, ווער איז דער מאן מיט אלעם, האט הרב וואזנער געשריבן א תשובה זי איז מותר לבעלה ווייל א טאטע וואלט נישט געטוהן אזא זאך מעגן צו זיין א טאכטער אויף אייביג. ריכטיג, ווייל יענער קען דאך נאכדעם טענה'ן איך וויל נישט אויפגעבן ווייל איך בין איר מאן. און דאס איז אזא מין פאלטשקייט געווען אין תורת משה אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, לכאורה, לויט אונזער אויסקוק. און ער שרייט אז ער האט מקדש געווען מיט א מענטש, און ער וויל נישט זאגן ווער, און ער איז נישט מחויב צו זאגן. איך האב אים געטראפן אמאל, כ'האב געגעסן מיט אים פרישטיק אין א רעסטוראנט מיט צען יאר נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט. געזאגט, האב איך אים געזאגט, און וואס איז מיט דעם ערשטן מאן, ער קומט זיך נישט משוגע מאכן, זאגט ער, ס'איז נישט דא קיין ערשטע מאן, פרעג איך, וויאזוי האט דאס רב וואזנער געוואוסט, זאגט ער, זעט אויס ער האט געהאט סייעתא דשמיא אין הוראה, דאס האט ער מיר פארציילט, איך בין אויף דעם מעיד אני עלי שמים וארץ, איך האב עס געהערט פון אים אליין, איז במילא איז ער געגאנגען ר' משה'ל און האט געזאגט פאר דעם רב וואזנער, נע, א דיין פסק'נט נישט נאר ווען מ'פרעגט אים, משוגע ער געווען א דיין? ער געווען א רב פון זכרון מאיר, ער איז געווען נאך אזא גרויסע רב ווי דו יעדן טאג, ער האט יעדן טאג געשריבן שענערע תשובות ווי דו האסט דיך אויסגעקאקט מיט דיין יאהאק מיט בהאק מיט בגמטריא יאהאק יקאק יפאק, פארשטייסט? דאס דאס איז וואס איז דא פארגעגאנגען די גאנצע צייט, איז בני ברק איז געווען א שטאט וואס די סמך מם האט שולט געווען דארט, די ערשטע מרידה איז געווען וויזשניצער רבי, ווי איז עס געווען? אין בני ברק, ס'איז געווען יענע שטאט. די גרעסטע זנות איז אין בני ברק, און ס'האבן נישט נאך אזא שטאט וואס איז פול מיט זנות ווי בני ברק, מען האלט אין איין כאפן נאך און נאך און נאך, יעצט קומט דאך שוין אלעס ארויס, יעצט איז דאך שוין מותר לכתחילה, קיין שום רב, יעצט איז געזאגט געווארן דער פסוק לא יתייצב איש בפניכם, יעדער האט מורא צו רעדן היינט א ווארט, יעדער זאגט גיי צו די משטרה, ס'האט געדויערט א מלחמה פון צען פופצן יאר, באט העי, נעווערדעלעס איט וואס ווארט עווערי פעני, מען האלט אין איין איינזעצן, נאכאמאל איינגעזעצט און נאכאמאל איינגעזעצט און נאך איינעם איינגעזעצט. איז בקיצור דאס איז די זאך פון בני ברק, איך וויל זאגן יעדן איינעם דער וואס וואוינט אין בני ברק זאל זיך זייער זייער שטארק וואטשן ווייל ס'איז גרויסע צרות וואס דארטן גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל, יעצט איך זאג אייביג, מענטשן פרעגן וואס האסטו אויפגעטון אז האסט אים אריינגעלייגט אין תפיסה, זאג איך אים גארנישט, בעסיקלי געזונט וועט ער נישט ווערן, ער וועט נאר נישט האבן וועמען צו טשעפענען. קענען טשעפען עלטערע מענטשן זיין עידזש. יעצט איז דא איינער קארל אייזיק ער איז געזעסן צוואַנציק יאר אין תפיסה ווייל ער האט געטאטשט קינדער ער איז געווען א חזר און ער איז ארויסגעגאנגען דעם ערשטן טאג צו דעם צווייטן טאג שפאצירן האט ער געטראפן א יונג מיידעלע ער איז שוין אלט זעכציק געטראפן א יונג מיידעלע און ער האט איר דריי מאל אנגעכאפט די הענט און געזאגט, קום מיט מיר אריין דא אין די חדר המדרגות, דאס מיינט אין די טרעפן צימער. און ער האט איר דארט אנגעכאפט, און ער האט איר נאכאמאל געטון וואס מען טאר נישט, ער האט געטון די זעלבע וואס ער האט געטון מיט די פריעריגע מיט צוואנציג יאר צוריק, און מען האט אים איינגעזעצט, און ס'איז געווארן לעבעדיג מיט אים, ס'איז אנבעליוועבל, ער איז סיקסטי טרי יערס אולד, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? איינמאל א חזיר, היל נעווער געט אוט אוו איט. נעווער! און וועגן דעם זאג איך יעדן איינעם, מאך זיכער אז דיין טאכטער אדער דיין זון ווערט נישט א פגע, ביקאוז וואנס ער איז א פגע, הי איז פינישד פאר לייף. יעצט האט ער זיך געזארגט אז אזוי ווי מען האט אים צוריק געטראגן אין תפיסה, האט ער געבעטן אז זיין אלטע מאמע זאל כאטש נישט געוואויר ווערן ווייל זעט אויס פאר איר אדער שעמט ער זיך, אדער פשוט, פארשטייסט, ער האט א אלטע מאמע און ער וויל נישט זי זאל שטארבן פון די צרות. יעצט הערטס אויס דא, קוקטס אהער הערטס דא אויס. יעצט די רשעים ארירים, די מנהלים וואס מ'האט זיי געגעבן א דזשאב אז זיי זאלן קענען אויפטוהן פאר קינדער, די רשעים ארירים האבן שוין ווידער געסטרייקט אין גאלדערס גרין אין לאנדאן, איז דא יעצט אַכצן קינדערלעך וואס מ'האט זיי נישט אנגענומען אין חדר, פארשטייט זיך פארוואס, קוים האט מען אנגעהויבן די סאטמארע בולשיט אז זיי האבן אזא מין קעמערע מיט אזא מין סמארטפאון מיט אזא מין. ווייס איך סאטמארע גארביטש, ער איז נישט קלאר אין די שיטה. און ווען א קינד איז נישט קלאר אין די שיטה מעג מען אים ארויסווארפן? און אז די טאטע האט אזא אייפאון מעג מען דאס קינד ארויסווארפן? שטייט דאך לא יומתו אבות על בנים ולא בנים על אבות. זאגט מיר איינער, ניין, דו וואלסט נישט געוואלט דיינע קינדער זאלן גיין אין חדר מיט איינער וואס האט א סמארטפאון, זאג איך, איך אליין האב א סמארטפאון, איך זעה נישט דערין קיין עוולה, איך זאג אייביג, האסט א פראבלעם מיט א סמארטפאון, איך געב דיר מיין סמארטפאון, קענסט נאכקוקן די לעצטע פינף יאר, וואס איך האב דארטן געקוקט און אז דו זעסט אז כ'האב געטון געגאנגען צו עפעס א א פלאץ ווי ס'איז דא די סעקשועל זאכן צו די שמוץ מיט די זאכן געב איך עס אויף מיין פיפל דו העוו טו בי אין קאנטראל נאט עוועריבאדי שוד קאנטראל דער לייף פאר דעם וואס טוט איינער וואס ער פארט פאר ביזנעס ער פארט איבעראל ער פארט אריין ער זעהט אן עקס רעיטעד מאווי ער זעהט דעס ער זעהט יענץ ער זעהט זונות אין די גאס ליסן איף יור נאט אין קאנטראל יור נאט אין קאנטראל עניוועי זאג איך אים באר איך פארשטיי נאך אלץ נישט וואס איז די קינד שולדיג אז די טאטע האט א סמארטפאון. און איך זאג איינעם דו מיינסט אז די היינטיגע קינדער ווייסן נישט אלעס? איך האב דאך צוטון מיט קינדער, איך האנדל דאך מיט קינדער א גאנצן טאג, נישט מיט קינדער אליינס פער סע, איך האנדל מיט עלטערן, עטס ווייסט וואס די קינדער ווייסן היינט? איר האט א השגה? א טאטע זאגט מיר, איך האב געהאלטן אז דו ביסט א משוגענער זאגט ער מיר, און איך האב געפרעגט מיין זון, ווער איז עי בי שטיין? דאס האט ער מיר פארציילט, ער האט אים גארנישט געזאגט, גארנישט, נישט פאראויס נישט נאכדעם, ווער איז עי בי שטיין? זאגט אים עי בי איז ער, איינער וואס ער איז געווען א יונגל און ער איז געווארן א מיידל, פרעגט אים זיין טאטע וואס מען קען ווערן א יונגל און א מיידל, פרעגט ער די יונגל זאג מיר נאר דו וועסט מארגן ווערן א מיידל קענסטו ווערן א מיידל, זאגט ער ניין טאטע עס דארף דורך גיין מיט א דאקטער און מען דארף אים אראפ נעמען דעם אבר וואס א מאן האט און וואס א מיידל האט נישט, דער טאטע זאגט נאך או איך בין משוגע געווארן, משוגע. קרעיזי! ליסענינג טו מיי סאן זאגט ער און איך האב זייער א געהיטן שטוב זאגט ער איך האב נישט די אלע טמא'נע כלים פרעגט ער די יונגל ווער האט דיר דאס אלעס פארציילט זאגט ער וואס הייסט ווער ס'האט פארציילט דער און דער יונגעל אין חדר האט יעדן פארציילט ס'איז אלץ דא איינער וואס ער ווייסט אלעס ער פארציילט פאר יעדן עטס רעדטס ענק איין אז די סמארט פאון דאס מאכט דאס הויז און צעברעכט א הויז עטס ווייסט נישט ווי אזוי די גאס זעהט אויס פון דעם טענה איך מ'דארף לערנען אין חדר די זאכן איט שוד נאט בי א סיקרעט. ממילא ס'וועט נישט זיין קיין סיקרעט, נישט זיין קיין גאנצע גליק אז די אינגל ווייסט, אבער די טאטע זאגט מיר ס'אינגל האט מיר אלעס פארציילט אזוי טונקל ווען דו גייסט צו צו זאגן אשרי יושבי ביתך בנאמנות. ס'פארט יא? ער האט אלעס געוויסט און נאך מער, ער האט אויסגערעכנט צען וואס האבן עס שוין געמאכט און וואס האלטן אינמיטן מאכן, מיידלעך ווערן יונגלעך, יונגלעך ווערן מיידלעך, ס'איז אנבעליוועבל, יו טינק די פיפל עקט סטופיד? דזשאסט ביקאוז דו האסט אריינגערעדט אין דאס קאנטראלן זיין סמארטפאון ווייל דאס מאכן פינף דאלער א חודש אויף יעדן קינד צו באקומען א סטיקער אז דו האסט א כשר'ן פאון, דאס איז אלץ באלאוני. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך שלאג מיך מיט די גאווערמענט א לאנגע צייט, זיי האבן אראפגענומען פון די אלע ערנסטע און די אלע ערנסטע האטליינס האבן זיי אראפגענומען, איך שלאג מיך דא אין אמעריקע אויך און איך שלאג מיך אין ארץ ישראל, האב איך געטענה'ט מיט וואסערע רעכט האבן זיי אראפצונעמען אונזער האטליין? זאג איך, אם תמצא לומר ווייל ס'איז פול מיט מנוולות, איך זעה נישט וואס אין א סאטמארע האטליין איז דא ווייניגער מנוולות. מען רעדט די פרויען דארפן גיין מיט קליידער אריבער די קני ווייל א מאן קוקט און ער ווערט צודרייט, איך זעה נישט וואס איז דא דא ווייניגער מנוולות ווי ביי מיר, ס'איז די זעלבע מנוולות, זיי ווילן נישט הערן אז מען זאל נישט טאטשען קינדער, דעטס דער פראבלעם. נאך א לאנגע מלחמה פון צוויי יאר, און דער גערער רבי איז דא אויך פארמישט, ווייל דער גערער רבי איז דאך דער וואס האט פיינענצירט אפאר קאמפאניס אז מען זאל מאכן הייליג, קדושה, פארשטייסט? ביי אים אין ישיבה טוט זיך אפ די ארגסטע לעצטנס, ס'איז שוין נישט וואס ס'איז געווען גער אמאל, זיי דערציילן מיר די בחורים, מען טוט עס נאר נישט אין די ישיבה, מען וואטשט מען זאל נישט כאפן יענעם אויפן בעט מיט א צווייטן, אבער אין ירושלים צום כותל מעג מען גיין ביינאכט, בקיצור. איז יעצט האט בגץ בית דין גבוה לצדק געפסקנט אז זיי טארן עס נישט אראפ נעמען, און כ'האב פונקט אזא רעכט צו האבן א האטליין ווער וויל זאגן די אינגל זאל נישט ארויף גיין, און דאס איז אזא מין מעידזשער ברעיקטרו, כ'האב קיינמאל נישט געגלייבט כ'על אנקומען אזוי שנעל מיט אזא ברעיקטרו, יעצט ארבעט איך אין אמעריקע אויכעט. האבן זיי זיך גענומען ארויסצואווארפן די מיידלעך, ווי זאל גיין אזא מיידל? ווי זאל זי גיין? עס זענען זיך אזאלכע רשעים, איך וויל אייך זאגן, איך הער אז עס איז אזוי געשטארבן דער צדיק באלאוני, סקולענער רבי געשטארבן, יעדער גיט דעם צדיק די גרעסטע לוויה, ער האט געהאט א גרויסע לוויה, וואס איז דא א מעשה פון א מענטש, עס איז געווען א צדיק יסוד עולם, דער אלטער היים, עס איז געווען א רשע, און עס איז געקומען אינמיטן די לוויה, די לוויה איז געווען. זעלבע צייט ביי ביידע געקומען גייסות מיליטער און מ'האט איבערגעלאזט אלע ארונות מ'איז אנטלאפן. שפעטער איז מען געגאנגען און מ'האט גענומען די גאנצע עולם האט זיך טועה געווען געגאנגען צו דעם גרויסן צדיק די לוויה איז קיינער נישט געקומען און יעדער איז געגאנגען צו דעם אנדערן ארון ווייל מ'האט דאך נישט געוויסט וועלעכס איז וועלעכס. שפעטער איז געוען איין תלמיד וואס האט געשריגן ניין דאס איז נישט אונזער רבי דאס איז. און ער האט געהאט גרויס חלישות הדעת, יענער רשע האט געהאט אזא שיינע לוויה און דער צדיק האט געהאט גארנישט, מען האט אים אפילו נישט געלייגט אין געהעריגן בית החיים אויפן געהעריגן פלאץ, ער האט זיך זייער מצער געווען, איז זיין רבי געקומען אין חלום און האט אים געזאגט זאלסט וויסן איך האב איינמאל געהאט א מאל וואס איך האב געזען ווי מען פארשעמט א איד איך האב נישט מוחה געווען האב איך געמוזט באצאלן דעם עונש, אבער זאלסט וויסן איך בין אויפן העכסטן פלאץ ווי א מענטש קען זיך פארשטעלן אז ער זאל זיין. די זעלבע דא אויכעט. סקולענער רבי האט די גרעסטע לוויה אין ברוקלין, ווייל ער איז געווען די גרעסטע פארברעכער וואס איז דא, ער האט גענומען זיינע קינדער, ער האט זיי געקויפט אלע בנינים, חסד לאברהם, וואס ס' ג, ס'טוט גארנישט, ס'פאנקשענירט צו גארנישט, ס'איז א בית מדרש צו דאווענען, און מ'האט גענומען די יסומים און מ'האט זיי צוגעשפארט זייער שיינעם גרויסן בילדינג וואס וואסנער האט געגעבן.

ס'איז ליצנות, לויטער ליצנות, ס'איז אין צייטונג געשטאנען זייער שיין באשריבן, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ס'איז דא פיר רעבעס, ס'איז געווארן, פונעם סקולענער געווארן פיר רעבעס, אחד חכם ווייס איך נישט וועלכער ער איז, אבער אחד רשע ווייס איך, שי יענקל, גראדע אין צייטונג וואס איז זיך טועה געווען זיי שרייבן יעקב שי, ר' שי יענקל. ער איז דער רשע! ער איז געגאנגען אינאיינעם טאנצן מיט דעם קאזין זיינעם שטערן? ער איז געגאנגען טאנצן מיט אים צו געבן א חתימה אויף נחום ראזענבערג? הו אין די ווארלד איז הי? אונז קען מיר אים נישט, אונז זעמיר אים נישט גורס, אונז האמיר זיין טאטן אויך נישט גורס געווען, זיין טאטע איז געווען אן אפגע'חומל'טער איד, ער איז געקומען א פיר אזייגער אין סאטמאר זוכן א מנין פאר שחרית, וואס האט ער געטון ביז דעמאלטס? ער האט געפאפן! א איד זאגט מען ער איז געגאנגען מיט זיין ווייב צום סקלענע רעבע, סקלענע רעבע איז געגאנגען זיך געזעגענען, זי האט אויסגעוואקט, שי וואס ווערי אפסעט, ער האט נישט אויסגעהערט, ער האט געדרימלט. מען האט זיך געדארפט לייגן געהעריג ווי א מענטש צו שלאפן, ס'איז דא א דזשאוק וואס מען דערציילט, איינער פון די רעביס האט זיך אויסגעשלאפן זיבן אכט שעה, און אן אנדערער געדרימלט א גאנצן טאג, האט ער געזאגט ער וויל נישט ווייל סשטייט שינת הסוס א מעשה דוד המלך, האט ער געזאגט ס'בעסער צו זיין א סוס אכט שעה און נאכדעם זיין א מענטש ווי צו זיין א סוס א גאנצע פֿיר און צוואַנציק שעה, קומט מען אן סקעלענער רעבע, סקעלענער רעבע וואס האט ער אויפגעטון אחוץ געבויט פאר די קינדערלעך שיינע רעביסטעוועס און דעטס איט. און מיט דעם האט ער צוגעשפארט חסד לאברהם, דער עולם פארט יעצט, גייט יעצט זיין מירון, אין מירון ליגט רבי שמעון, רבותי קוקטס א געוואלד דא טוט זיך, אצינד די מוסד איז צוגעשפארט נאר זיי פארקויפן א באלאוני סטארי אז מען טראגט אוועק די קינדער ווייל סקומט א גרויסער עולם און א מעשה, א בובע, דו ביסט דאך א ליגנט איך הער דיך שוין צען יאר דעם ליגנט ס'איז שקר איך גיי אינמיטן יאר איך גיי נישט לג בעומר ווייל איך קען נישט גיין לג בעומר ווייל כ'האב מורא מען זאל מיך נישט באפאלן דארט אפשר היינט וואלט מען מיך שוין נישט באפאלן אויך נישט אבער די פאליס געט מיר דארט שמירה זאגן זיי אז איינער העט דיר ווארפן א שטיין אין קאפ ביז מ'עט אנקומען צו זיו האספיטל וואס דאס איז דריי מינוט אוועק פון דארטן קענסט אויסבלוטיגן נעמען אונז נישט קיין אחריות לאזן זיי נישט אבער איך בין נישט אינטערעסירט אויך נישט איך זאג אייביג ר' שמעון קומט צו מיר ער דרייט זיך ביי אלע תלמוד תורה'ס ווי ס'איז דא קינדערלעך וואס זענען אפגעהיטן דאס איז מיין מלחמה ברוך השם עניוועי זאל איינער ווען פרעגט און זאגט דא איז דא א מוסד א גאנץ יאר פרעגטס מירון ארויף פרעגטס יעדן. פרעגטס נפתלי פרידמאן, און זיי לאכן, עס איז נישטא גארנישט, מען שטאט אויף דעם גרויס געלט, לצים, און זיי האבן אריינגעגעבן יעצט א בולעטין אז אויף נײַנציק פלעצער האבן זיי דאס, מירון איז איינע פון די נײַנציק פלעצער, די אנדערע פלעצער איז אויך נישט חסד לאברהם, ס'איז דא ביינאכט קומען זיך צאם מענטשן לערנען, נוצן זיי דעם נאמען, איטס אנבעליוועבל. און פאר דעם ווי אלל פאל אונז ווערן מיר משוגע, און שייאנקי האט אונטערגעשריבן, שייאנקי הו אר יו? שייאנקי וואס קענסטו? האסט אמאל עפעס געלערנט? האסט א מקצוע וואס דו קענסט? וואס גייסטו אונטערשרייבן אויף יענעם? וואס גייסטו אויף יענעם ארויפגיסן פעך און שוועבל? וואס ווייל אין סאקמער קאקמער איז דאס געווען דער מנהג? זאג דיין טאטע דער וואס האט דעסטרויעט חסד לאברהם מיט דיין זיידע וואס האט געבויעט חסד לאברהם זענען דאך געזעסן פאר אידן אין תפיסה מיר דערציילט א איד ס'איז דא דא א איד וואס ער לעבט שוין נישט ער האט קינדער וואס זענען מורא'דיג מצליח אין מסחר, און ער האט געוואוינט אין ראמעניע, און ער האט נישט געוואלט ארבעטן אום שבת, האט מען אים געגעבן מכות, איז געגאנגען דער אלטער סקולענער רבי און האט זיך אריינגעזעצט אין תפיסה, שטאטס אים, דאס האט מיר דער איד אליין פארציילט, דער איד האט עס מיר פארציילט, איך האב עס נישט געהערט אין די גאס, איז ער געזעסן וואכן און חדשים, געכאפט מכות שטאטס דעם איד, דער איד זאל נישט מחלל שבת זיין, ווייל ער האט געוואוסט דער איד העט עס נישט אויסהאלטן די נסיונות און ער קען יא. דו גייסט אונטערשרייבן אויף א איד וואס דער איד האט בסך הכל געזאגט אז מען טאר נישט שטופן די קינדער אין די מחילה אריין? דאס איז געווען מיין חטא? איך זאג עס נאך ווייטער אויכעט און ווילסט עפעס וויסן נישט נאר איך זאג עס נאר דער אייבערשטער האט עס אויך געזאגט און משה רבינו האט עס אונז איבערגעגעבן מפי הגבורה. אויף דעם ביסטו געגאנגען מלחמה האלטן מיט נחום ראזענבערג? דו אפגעריסענע פינסטערע פערד וואס דו ביסט. דו האָסט געװאָלט אײנער זאָל שטופּן דײַנע קינדער אין דער מחילה? נו, דאָ דער שאַרמאַשער רב, דער פּגר טמא, װאָס האָט אָפּגעפּגרט אַ לאַנגע צײַט צוריק, די קינדער שלאָגן זיך, דער איז שאַרמאַשער רב, יענער איז שאַרמאַשער רב. בקיצור, דער שאַרמאַשער רב האָט געהאַט אַ זון, װאָס האָט געלערנט בײַ משה-מנחם, רב משה-מנחם אין מאָנטרעאַל. און ס'איז געװען דאָרטן אַ קעכער, ס'איז געװען אַ על, אַ אָדער אַ גרוש, אָדער אַן אַלטער בחור, און ער האָט געשטופּט אין דעם, ער האָט אים געזאָגט, הער אױס, װילסט נאָך אַ ביסל פלײש בײַ נאַכט? יאָ,

איך געהאלט מיינען מיר זיי אויסלערנען דאס. קיצור בקיצור איז ער געגאנגען און ער האט באשטעלט א מחילה ביי אים ער איז געווען זייער אפסעט ער איז געלאפן גראד צו ר' משה מנחם האט אים פארציילט און ר' משה מנחם האט מיך גראד אפגעקאלט געפרעגט וואס טוט מען דא זאג איך אים דו זאלסט ברענגען א סייקייטריסט אדער א סייקאלעדזשיסט אין די ישיבה און קלאמפערשן זאל ער הייסן ער איז אן אקאונטענט און מען זאל געבן דעם בחור טערעפי יעדע וואך. און קיינער דארף נישט וויסן, און מען האט עס אנגענומען, און נאכדעם האמיר געהאט א מלחמה מיט דעם ארויסצואווארפן, האבן מיר אים ארויסגעווארפן פון די ישיבה, איך האב אפגעקאלט די עם קעי אז מען טאר אים נישט לאזן גיין אין קיין שום מקווה, מען האט ארויסגעשטעלט צעטלעך אויפן, יו העוו טו טעיק קעיר אוו טינגס, די ענד אוו די דעי, דער בחור האט נאכדעם ברוך השם חתונה געהאט, געהאט טערעפי א האלב יאר צו א דרייפערטל יאר, האט חתונה געהאט, און היינט איז ער שארמאשער רב, און זיין טאטע דער שייגעץ דער הונט האט ארויסגעגעבן א בריוו אויף מיר אז איך בין אין חרם איך האב נישט וואו צו דאווענען, וואס האב איך אים געטון דעם בהמה? נאר דער אמת איז ער איז געווען תלוש מעץ הדעת, ער האט אלעס געווען מכל עץ הגן תאכל אבער דער עץ הדעת האט ער קיינמאל נישט געטאטשט, ער איז אזא בהמה געווען זיין טאטע. געווען אן ערליכער ער איז געווען א פרומער ער איז געווען אלעס נאר תלוש פון עץ הדעת גייט ער נישט שרייבט אונטער וואס א רעכט האט ער אונטער צו שרייבן אויף מיר ווער איז ער כ'האב דאך אים געראטעוועט זיין קינד ווען נישט וואלט ער דאך געווען א סריס ונרבע עניוועי איז דאס איז געווען די גאנצע מעשה וואס דאס איז געווען אין מאנטריאל. און ער גייט און שרייבט אונטער. א חוצפה און אן עזות! הינט וואס זיי זענען! סאקמער קאקמער! זיי מיינען זיי האבן באשאפן די וועלט און זיי האבן באשאפן דעם אייבערשטן, חלילה זענטס גארנישט! עטס זענטס לערע שטרוי זעק! און למעשה הער איך האט ער יעצט א טאכטער וואס זי הייסט פרידמאן. די פרידמאן די ערב פסח, איך מיין ס'איז פאר פסח, זי איז א בעיביסיטער, איך הער זי האט צען צו פופצען קינדער אין א צימער דארט, איך ווייס נישט ווי סעיף דאס איז, טאמער ס'זאל זיין א פייער צו ס'וואלט נישט אלע דערהארגעט געווארן חלילה. און איך האלט אין איין אפקאלן די רבנים, און איך האלט אין איין אפקאלן די הצלה, און איך האלט אין איין אפקאלן די אלע ארגענעזעישאנס אז מען טאר דאס נישט דורכלאזן. ס'איז טאקע שארמאשער רב'ס א טאכטער, אבער די העל וויט הער. זי האט גענומען די קינדער, זי האט זיי צוגעבינדן די הענט און די פיס מיט סקאטש טעיפ, מיט די דאק טעיפ צו וואס? זאלן זיך נישט קענען רירן פון פלאץ, ווייל אז זיי קענען זיך נישט רירן פון פלאץ וועלן זיי נישט אנמאכן שמוציג איר הויז. זי כאפט נישט אז דו האסט אזא בעיביסיטינג פראגרעם דארפסטו פארן זמן שריפת חמץ דארפסטו האבן שמוציג דיין הויז עניוועי. איין צימער דעדיקעיטעד פאר די קינדער, און איך באקום יעצט, איך זאג ס'איז אנקאנפירמד, איך קען עס נישט קאנפירמען ווייל איך וועל עס קאנפירמען מוז איך דאך זאגן ווער ס'האט עס מיר געזאגט, און די זאגערס זענען גרויסע עמטליכע חברה, זיי ארבעטן פאר ארגאניזעישאנס, און זיי זאגן אז איינמאל איז דא א קאמפלעינט אז א קינד איז אהיים געקומען אז דאס פייגעלע איז אים געווען בלוטיג, די פיפיק איז אים געווען בלוטיג, יעצט עס קען זיין ס'גארנישט געווען, ס'קען זיין ס'גארנישט געווען, עס קען זיין ס'געווען דאס קינד האט געטרייט ארויפצוציען דעם זיפער, אבער דעטס א נאו נאו. דעט שוד העוו בין רעפארטעד רייט עוועי טו די פאליס נאר אונז בהמות און כ'האב הנאה כ'בין געפארן אויף וויקעישן אויף נייעגרע פאלס און איך קען איבערלאזן מיין קינד זענען דאך בהמות און מ'האט גענומען די אלע קינדער און מ'האט זיי געטארטשערט איין מאמע איז געקומען עפעס אויפפיקן צו א טאטע איז געקומען אויפפיקן איר קינד האט זי געזעהן אז מ'עפנט נישט די טיר איז זי געווארן זייער זייער אנגעווייטיגט האט זי געגעבן א ברעך אויף די טיר האט מען געזעהן ווי די קינדער זענען אין שבי זענען געווען אין אין געפענגעניש. יעצט איך וויל מסביר זיין פארן עולם פון ווילימסבורג, אמת עטס האטס טאקע זייער אסאך קינדער, און דער אייבישטער איז א גוטער און ער געבט ענק אסאך, באט איט דאזענט מין אז דו קענסט מפקיר זיין א קינד, יעצט איך וויל פארשטיין, פאר מען האט אריינגעגעבן די קינדער אין די סקול, איז א מאמע זיך געגאנגען אומקוקן וויאזוי ס'זעהט דארטן אויס אין די בעיביסיטינג פראגרעם, האסט געזעהן אז ס'איז אויסגעהאלטן אז טאמער געשעהט א פייער און מען דארף לויפן מיט צען קינדער און ס'איז נישט קיין פייער פרוף בילדינג אבער די סטעפס אונטן איז דא האלץ און ס'איז דא ווי ווי מען קען נישט אראפגיין ווייל ס'איז דא זיבעצן קערידזשעס, האסטו געזען אז דאס איז סעיף פאר דיין קינד? ניין? וועל, מעיבי יו העוו טו מעני טשילדרען און יו דאונט קעיר, אנשטאט זאלסט זיך גיין דערהארגענען טוסטו עס אויף אזא אופן, דעטס די אנלי וועי איי קען אנדערסטענד איט, פאר א באנטש משוגעים. און זי האט עס דארטן אין דעם גרויסן בילדינג ארויס פון ווילימסבורג, דארטן אלל דע וועי דאון. איז איינער אמאל זיך געגאנגען אומקוקן וואס דארט טוט זיך? איז איינער געגאנגען אומקוקן צו זי האט נישט קיין מעדיקל היסטערי צו איז אינגאנצן נארמאל צו נישט? ווייל יעדע פרוי נאך אפאר קינדער ווערט זי אביסל משוגע עניוועי, איי מין צער עיבור און גידול בנים מיט די אלע זאכן איט טעיקס אוט אוו האר, סאו איך פארשטיי בכלל נישט וויאזוי לאזט מען דאס צו און זי האט עס נאך ווייטער, וויאזוי איז דאס האט מען זי נישט איינגעזעצט? פארוואס שארמאשער רב'ס טאכטער פרידמאן? און דער בהמה דער וואס איז געווען תולש מעץ הדעת דער פגר טמא ער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, וואס גייסטו אונטערשרייבן קעגן מיר קוק וואס דיין טאכטער האט געטון דאס זאל דזשעפערדייזן די סעיפטי פון קינדער, און ס'איז געווען נאך אפאר קאמפלעינטס, ס'איז געווען יעצט גרויסע מיטינגען איך דריי אן דא אס אזא מיטינגען, הצלה, אנדערע, מען מיט, דעי העוו טו געט טו די בארם אוו דיס, ס'איז דא וואס זיי זאגן יא ס'איז געווען קאמפלעינטס אז די קינדער פלעגן אהיים קומען באמאכט, פארוואס זאל זי דיר גיין איבערדייפערן דאס קינד, אה ס'איז שוין א האלבע שעה פארן אהיים גיין, שוין זיין גוט. האט איינער אמאל אריינגעשטעלט א סיקרעט ווידיאו צו אפילו זי זאל וויסן אז ס'איז דא א ווידיאו צו זעהן צו זי שפילט זיך נישט מיט די קינדער? איך האב אריינגעשטעלט אין קלויזענבורג הידען ווידיאוס אברהם בער, דער אברהם בער וואס ער איז ביזי מיט אלע גיטן היינט שוין נישט ווייל מ'האט אים שוין איינגעזעצט דער אברהם בער האט א זוהן וואס ער האט אין קלויזענבורג ער איז געווען דער מלמד פון די קליינע קינדער ס'איז געווען אזוי ווי פאר פסח אזוי ווי יעצט האט ער געטאטשט די קינדער, ער פלעגט גיין מיט זיי פיפי אין טוילעט און ער האט געטאטשט די קינדער און האט זיך ארומגעשפילט מיט זיי, האט עס געמאכט אזוי הארט מיט ווייעך מיט אלעם, וואטס גאוינג אן? איך האב אים געזאגט איף הי דאזענט גאו אוט זעצט מען אים איין, און ער האט געזען אז מען האט אלע עווידענס, איז ער ארויס, איז ער געווארן אין סאטמאר ביי די פרויען דארטן, קודם איז ער געווארן א באס דרייווער אבער ער האט אונטערגעשריבן ביים נעמען די לייסענס אז ער האט קיינמאל נישט געטאטשט א קינד האב איך אים געזאגט די עף בי איי גייט דיך אויפפיקן, איז ער געווארן אין אן אפיס אין סאטמאר. עס איז ליצנות וואס דא גייט פאר נאובאדי ריעלי קעירס נידער דו איי עטס אלע גייען אין דר'ערד אבער שארמאשער רב האט געהאט א אנדערן פראבלעם ווי נחום ראזנבערג האט ער שוין נישט געהאט ער האט שוין נישט געזעהן קיין שום חרבן אין די גאנצע שטאט עס איז נישט דא איין טראפ כשר'ס אין די גאנצע וועלט איז נישט דא זיי זאגן שוין אלע יעצט איז געווען ווידער אין ארץ ישראל מ'האט געכאפט זעכציג טויזנט אייער צוואנציג טויזנט אייער דאס און יענץ מ'האט אריין געשווערצט פלייש דער איידעם מ'נעמט דעם טובי' האט ער זונטאג מאנטאג ער איז די גרעסטע רחמנות וואס די וועלט האט. האט גענומען א איד וואס איז געווען א קנאפער דיין דארטן, זיי זאגן אז ער דריי מאל אליינס האט ער זיך פארראכטן צי אזוי די פסק צי אזוי צי אזוי, א גרויסע זאך איז ער נישט געווען, מ'האט געזוכט א בהמה, מ'האט געזוכט אדער ישראל חיים מנשה פרידמאן וועם מיר קענען מעניפולירן אדער אים, האבן זיי געזען אז יענער איז א בעסערער, און מען געגאנגען און מ'האט אים גענומען צו זיין א דיין אויף די גרעסטע שחיטה מיט אלעם וואס איז פול מיט גניבה וגזילה די פוילישע די פאלאקן. די פאלאקן האבן יעצט געמאכט א גאנצע שפיל, לכבוד איסטער האבן זיי געמאכט א שפיל, און מ'האט אויפגעהאנגען א איד, און מ'האט אים אראפגעשניטן פון די תלייה, און מ'האט אים אנגעקלאפט, און מ'האט געמאכט, אין די שטאט איז געווען א וואק, די גאנצע שטאט האט געוואקט און געלאכט פון אידן, און אונז פאר מיר זיי טראגן מיליאנער דאלער צו קויפן ביי זיי די בהמות, דו הערסט וואס דא גייט פאר? און אלעס איז טרייפה, דו כאפסט נישט וואס דא טוט זיך? און זיי לאכן, זיי האבן צוזאמגערעדט אויף אידן כל דבר אסור, און פוילן האט געגעבן א איסור אז טאמער איינער זאגט אז זיי האבן צוגעהאלפן די דייטשן זעצט מען איין, און אלטע אידן קומען ארויס, עטס האטס צוגעהאלפן? איך לאך פון ענק, זעץ מיך איין! ווייס נישט וואס דא גייט פאר, פוילישע שלעכטע מענטשן, פאר זיי טראגט מען אונז דאס געלט, און זיי ווייזן נאך ווי זיי הענגען א איד, יעצט איסטער, ס'איז א חרבן עולם וואס ס'גייט פאר, ס'איז ממש א דיזעסטער וואס ס'גייט פאר. סאו די שארמאשער בהמה האט אונטערגעשריבן אז נחום ראזענבערג איז אין חרם, איך האב נישט וואו צו דאוונען, שארמאשער אפי' איך בין נישט אין הימל, איך קען דיר זאגן איין זאך, קען זיין דו ביסט דורך געקראכן אלע מלאכים, ווען דו ביסט אנגעקומען צו בין אדם לחבירו נחום ראזענבערג האסטו נישט מיך געטאטשט, האסט געטאטשט אלע.

דאס זאגט דער מהרש"א אויפן פלאץ. אונז האמיר צופיל קינדער זעהט אויס. אונז האמיר נישט קיין פראבלעם מיט קינדער. ס'איז געווען יעצט אויכעט א ביטערע לוויה נעבעך אייזענבערג פון סקווער. איך געדענק איך בין געווען א. איך בין געווען א יונגערמאן און איך האב. איך בין געווען אין פאפע מיידל קעמפ אסאך יארן. עס איז געווען דעמאלטס א מעשה אז א מיידעל האט זיך דערטראנקען אין סווימינג פול און זי האט געהייסן אייזענבערג. און זי האט געהייסן אייזנבערג, און דער טאטע האט געזאגט א הספד אויף איר, איך געדענק נאך ווי היינט דעם הספד, ס'איז כמעט די זעלבע ווי דער אייזנבערג האט יעצט געזאגט אויף זיין זון, איך געדענק ער האט געזאגט דארטן, אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, נאר ער האט געזאגט הראני השם חסדך, ווייז דאך חסד אויכעט אין דעם גוטסקייט, דער זעלבע ווי דער אינגערמאן האט געזאגט, איך ווייס נישט צו דאס האט א שייכות, משפחה זענען זיי זיכער, איך ווייס נישט צו דאס איז א טאטע מיט א זון, צו ס'איז מיט אן אייניקל, אבער איך וויל ענק זאגן איין זאך. דער איז סאמטינג אבאוט חסידישע ספרים וואס מען האט איין זאך וואס מען לערנט כסדר דער אייבישטער איז א צדיק דער אייבישטער טוט נאר גוטס און ער דארף אונז נאר ווייזן דאס גוטס ס'איז ממש נישט צום גלייבן איך געב אזויפיל קרעדיט פאר די אלע חסידישע ספרים מיט די חסידישע מוסדות מאלעסטעישן איז דאך דא איבעראל נאר דא לערנט מען כאטש אז א טאטע קען זאגן אזא מין הספד איך זאג ענק דערצייל א מעשה אז דעם סאנדזער רב'ס זון ער האט געהייסן ר' מאיר נתן איז געווען אן איידעם ביי ר' לייזערל דזשיקובער און ער איז אוועק יונגערהייט. כ'האב אמאל געהערט פונעם אמרי חיים און ער האט אויפגעשטעלט זיך דער הייליגער סאנדזער רב האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט מיט זיין אייניקעל דאס איז געווען דער ערשטער באבובער ר' שלמה'לע באבובער דער ערשטער און ער איז נאך געווען דעמאלטס א קליין קינד און ער האט אים געזאגט יעצט וועסטו גיין זאגן קדיש נאך דיין טאטען וועסט גייען זאגן יתגדל ויתקדש שמיה רבא. האט דאך דערמאן זיך איך האב דאך געהערט דעמאלטס ווען דער אמרי חיים האט פארציילט די מעשה, האט ער געזאגט אז ער איז אוועק, ר' מאיר נתן איז אוועק פרייטאג נאכמיטאג, און מ'האט אים נעבעך באגראבן פרייטאג נאכמיטאג, און ס'איז געקומען צום שבת, אוי ולא נודע כי באו אל קרבנה, מ'האט אפילו נישט באמערקט אז ער האט פארלוירן א קינד, אזוי אויסגעארבעט איז ער געווען. דער הייליגער דברי חיים האט דער אמרי נועם זיך אנגערופן מיט אזא רציחה צו קענען דינען דעם אייבערשטן מוז מען זיין א סנדזער רב, מיין ער האט פארלוירן דא א קינד נישטא צו אנהייבן וויינען און בעט און זאגן רבונו של עולם ב ב ב גארנישט יתגדל ויתקדש שמיה רבא הייליגער באשעפער דיין נאמען זאל געהייליגט ווערן האט ער געזאגט מיט אזא רציחה צו דינען דעם אייבערשטן דאס איז נישט צום גלייבן דאס זענען די חסידישע ספרים ס'איז א פארפאלענע זאך אין די מוסר ספרים טרעפט מען אויכעט אבער

ווי מען רעדט און וואס וואס אלץ געשעהן אין די אין די טעג און וואכן און אפילו היינט אליינס ביז אהער איז עס לוי' עמקי הסיפור ווי עס איז ממש פון די באשעפער באשעפער האט יעדעם איינעם צוגעגרייט און ער האט אלעס געטוהן נאר וואס איז לטובה פאר אונז און די ערשטע זאך וואס

אז מ'זאל עס קענען דורכלעבן מיט שטארקייט און נסתרים דרכי השם, אבער דרכיה דרכי נועם, מען פארשטייט נישט קיינמאל וואס מען טוט, פארוואס מען טוט, וויאזוי מען טוט, און וואס מען טוט מיט אונז, אבער דרכיה דרכי נועם, אז מען לאזט זיך פירן פון באשעפער, איז אלעס זיס. דערפאר א תפילה, אז די אייבערשטער זאל העלפן אז איך זאל טאקע קענען אלעמאל זיך לאזן פירן.

און דאנקען דעם באשעפער פאר אלע זיינע חסדים, ובפרט וואס ער האט געטוהן צוויי מאל מיט מיין ווייב ברוכ'ס מאמע, סיי ווען ברוך איז געבוירן געווארן איז עס געווען א שווערע מצב און די אייבערשטער האט איר ארויס געראטעוועט, און סיי היינט ווען דאס איז געשעהן האט זי פרובירט צו כאפן פון אונטער דעם באס, ס'האט געפעלט א האר. און ברוך השם אז זי איז דא מיט אונז, זאל זי שוין האבן אריכות ימים ושנים טובות פאר איר, פאר די גאנצע משפחה. ברוכ'ל ברוכ'ל, כ'האב דיר געוואלט זען אין א טלית קטן ווייסער ביי דיין חדר פירן, כ'האב דיר געוואלט ברענגען צו די חופה.

ווען איך פלעג דאווענען פאר דיר, און דו האסט געזונגען אזוי זיס און אזוי שיין, ביסט איצט געקומען אזוי נאנט צום באשעפער יעצט, הער נישט אויף צו דאווענען פאר דיין משפחה, פאר דיין טאטע מאמע, און פאר אלע באבעס זיידעס, זיי זאלן אלע קענען בלייבן שטארק, און זאל מען קענען ווייטער אנגיין מיט די משפחה אויף א פרייליכע אופן. זאל מען וויסן מיט א קלארקייט וואס זענען די דרכיה דרכי נועם אלעמאל און עס זאל שוין נישט זיין די פינסטערע וועגן. דאכט זיך אז דו ביסט דער ערשטער ברוך וואס איז נאך מיין טאטענס נאמען, דער ברוך אברהם יצחק, דו טרעפסט אים דער ערשטער, און זאג אים אז אונז געדענקט מיר וואס ער האט אונז איבערגעלאזט מיר, און צוזאמען מיט אים זאלסטו בעטן אז אונז זאלמיר טאקע קענען ווייטער אנהאלטן די שמחה און די שמחת החיים און די שטארקע אמונה און בטחון וואס ער האט אריינגעבאקן אין אונז.

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. שוין די זעלבע די זעלבע הספד מאר אר לעס האט געזאגט דער אייזענבערג ווען ער האט נעבעך פארלוירן א קינד אין די סווימינג פול אין פאפא מיט דרייסיג יאר צוריק, פינף און צוואנציג יאר צוריק. יא, חסידות איז א הייליגע זאך, דער'ס נאטינג טו טאלק אבאוט. נאר עס קומט אזא פארפוילטע רעבע ווי דוביד'ל וואס ער לאזט אז זיין דרייווער זאל מאכן משכב זכר און מכשיל זיין הונדערטער קינדער, און מען האט אלע מלמדים געלאזט טון וואס זיי האבן געוואלט, דעמאלטס איז טאקע נישט גוט. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן נאך איין קלייניקייט. ס'איז געווען איינער אין סקווער, ער האט געדרייווט פאר מאנסי טרעיל, ער האט געהייסן ראטענבערג, איך דענק נישט אויפן ערשטן נאמען, זייער א זיסער איד געווען, חתונה געמאכט א זון אויף אוסטרעליע, נישט געוואוסט אז דארטן קוקט מען פארקערט, קודם ווען מען גייט אריבער די גאס קוקט מען קודם אויף די לינקע זייט נאכדעם אויף די רעכטע זייט, און ער האט נישט געוואוסט און איז אדורך געגאנגען און א מאטארביציקל האט אים אראפגעהרגעט און מען האט אים אהיים געברענגט טויט, כ'וואלט זאגן פארן עולם מען פארט למשל אויף מדינת ישראל. עטס ווייסט וואסערע חיות רעות די דרייווערס זענען דארט? איך בין געפארן יעצט אין ארץ ישראל, איך בין געווען דארטן זייער א לאנגע צייט, אבער איך בין כמעט נישט געפארן מיט קיין באסעס, ווייל איך בין געווען טרוד מיט מקווה'ס. חוץ ס'איז געווען איין מאל מ'האט מיך אפגעקאלט אז ס'דא עפעס א מקווה וואס צען יאר צוריק האט דער בעדער עס אנגעפילט מיט שאובין וואסער, האב איך עס געמוזט גיין ראטעווען. אזוי פאר איך נישט. איז ס'כמעט האט געפעלט א האר ס'זאל זיין א העד אן קאליזשאן אויף א מעידזשער הייוועי, דער באס מיט מיט מיט נאך א באס. זיי פארן ווי די חיות, זיי זענען חיות, און סאברעס זענען לא אכפת להם כלום. זיי האבן נישט קיין שום טעם, זיי האבן נישט קיין טעם אין לעבן מער, די אראבער שטייען ארום אין ארום זיי איינצושלינגען, יעדן טאג איז דא נייע צרות, סאו אז דו גייסט אויף ארץ ישראל און דו קענסט נישט די לאוס, דען יו אר אין טראבל, די באסעס פארן כמעט ארויף אויף די מענטשן און אויף די פרויען, דעי דאונט קעיר, זיי זענען חיות, יעצט האב איך ברוך השם א גרויסע הנאה. איך שריי שוין די גאנצע צייט, ווען איינער וויל זיך באמת אינדזשויען, באמת, ווען איינער וויל אנשטאטס ער זאל וואוינען מיט א פרוי מען זאל אים איינזעצן, ער וויל זיך באמת אינדזשויען אז ס'זאל זיך אים אויסרייבן די מעשה, ס'זאל ארויסקומען זאמען, זאל ער גיין מיט די באס וואס פארט איין, די נאמבער וואן באס וואס פארט פון קאוסל, מוצאי שבת, אוי העט ער זיך דארט אינדזשויען, ער העט זיך אריינשטופן צווישן די פיס פון מיידלעך און פון פרויען און און ביי די מחילה און וואו ער העט נאר וועלן, און איך בין געגאנגען שוין צענדליגע מאל צו די רבנות, כ'בין זייער גוט מיט זיי. זיי האבן רעספעקט פאר מיר. זאגן זיי זיי קענען גארנישט טון מיט עגד. כ'האב געמיינט אז די רבנות פירן דאס געשעפט. ס'איז דאס גרעסטע מקום זימה. כ'האלט אז דאס וואס סאטמאר רב האט געזאגט מען טאר, לדעתי טאר מען נישט גיין צום כותל ביז משיח קומט, מיינט מען מיט א באס. ווייל מיט א באס איטס די וואורסט אוו די וואורסט. און די גאנצע צייט אין ירושלים, די באסעס וואס פארן אויף בית וגן, איבעראל, דאס איז אויכעט אלץ א אומגליק. אבער די כותל? פוי, מען שטופט זיך אריין איינער אין צווייטן, א באס וואס קען אריינגיין פופציג מענטשן גייען אריין הונדערט, און ס'ווארפט זיך שיין אהער מיט אהין, ס'צורירט זיך, א מחיה איז יעצט, איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, כ'האב אנגעדרייט, הער איך זאגן אז מ' די רבנות ווילן טאקע ארויסקומען אן איסור אויפן איינזער באס, ס'זאל נישט אנפארן אזוי געפאקט. ס'דאך א דזשאוק וואס דארט גייט פאר, כ'בין אמאל געווען ביי די קויסל ביינאכט, ס'געווען מוצאי שבת, כ'בין ארויף אויף דעם באס, כ'האב געזען ס'ווערט נאך געשטופטער נאך געשטופטער נאך געשטופטער, כ'האב געפילט אז כ'זיץ נאך פינף מינוט גייט זיין א באמבע, כ'בין שנעל אראפגעלאפן פון באס און כ'האב אהיימגעוואקט דעם גאנצן וועג, דאס איז זייער א לאנגער וועג, ס'איז ביינאכט ביי די אראבער, באט איי דידנט קעיר, ס'וואלט געווען יום זכאי ווייל יום חייב, סאו יעצט האט מען שוין אנגעהויבן עפעס צו טון אין דעם, לאמיר האפן אז מ'עט עפעס אנקומען, ס'איז אזעלכע חוצפות וואס דארט טוט זיך, און. איינמאל בין איך ארויסגעפארן פון ירושלים אויף בני ברק, ס'איז געווען ביינאכט, מוצאי שבת, האב איך געזען, אויב כ'האב נישט געזען פינף הונדערט מענטשן זאג איך אייך א ליגנט, פינף הונדערט יונגלעך און מיידלעך זענען געשטאנען אין די גאס און געווארט אויף היטשעס. ווען איך בין צוריקגעקומען פון בני ברק דריי פארטאגס איז נאך געשטאנען פופציג פערציג פופציג מענטשן. ס'איז אנבעליוועבל! וואס טוען די חברה? ס'איז איין שטיק זנות, יעצט גיי איך זאג יעדן איינעם, ווילסט מזנה זיין? איי דאנט קעיר, איך בין נישט גאט'ס פאליציי, באט איין זאך וויל איך דיר זאגן, כ'האב געווארנט דיינע עלטערן פאר זיי האבן דיך געשיקט, און איך ווארן דיך, די גרעסטע סארס פון זימה איז אין ארץ ישראל, אנד יו העוו טו בי ווערי קעירפול. יעצט, מ'האט יעצט ארויסגעגעבן, אזוי ווי ס'קומט דאך זומער, און ארויסגעגעבן אז די בוי סקאוטס, ס'איז א זאך ס'הייסט בוי סקאוטס אף אמעריקע און גירל סקאוטס, און יעצט געזאגט, אויב איינער וועט וויסן פון א סעקשועל אביוז און עס נישט ריפארטן, דעמאלטס גייט ער גיין אין דזשעיל, פונקט ער האט עס אליין געטון. לא מיבעיא דער וואס ס'טוט עס גייט גיין אין דזשעיל נאר אפילו ער האט געוויסט ער האט עס נישט ריפארטעד ש ס דאס איז די גוים און אונז זאגן מיר כי אנו עמך ואתה אלוקינו פול אוו בעלאוני יעדעס ווארט וואס דו זאגסט דער פויפסט פון רוים האט שוין געזאגט אז מ'זאל ארויסווארפן אזויפיל און אזויפיל גלחים אונז האבן נאכנישט ארויסגעווארפן די אלע מלמדים וואס האבן גע'חזר'ט די אלע מנהלים וואס האבן גע'חזר'ט זענען נאך מיט אונז אבער אונז זעמער כי אנו עמך ואתה אלוקינו וואס באלאוני סטאריס, שעים אן אס אל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, איך האב דאך אינזין דעם עולם אויכעט, ס'דא יעצט באס דרייווערס פאר די סיטי אוו ניו יארק, מ'הייבט אן מיט פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאלאר א יאר און ס'גייט ארויף, נאך דרײַ יאר האלטסטו ביי פֿופֿציק זעכציק, פול אינשורענס, מעדיקל אינשורענס מיט אלעם, האסט דיינע טעג אף. כ'זאג דעם עולם, ריקט זיך אריין אין די טי עי, ס'איז זייער א גוטע פלאץ, און די טרענזיט אוטאריטי. עניוועי, יעצט מיר גיין ווייטער. אלעס וואס אונז טומער איז דאך משוגע, מ'נעמט א מוהל, נעמט מען אזא חסדי טייטל. וואו מיין חזיר ער טאטשט זיין שוועגערין ער קען דאך איבער געבן עידס פאר די קינדער יעצט איז געווען איינער וואס מ'האט אים אפגעשניטן דער מוהל האט אים אפגעשניטן צופיל א דריטל פונעם אבר האט ער אים אפגעשניטן מ'האט עס גראד צוגענייט טוט זיך יעצט א גאנצע זאך אין קאורט יא יעדער טוט וואס ער וויל. יעצט איך האב געזאגט א דרשה אויף איינע פון די רעדיאוס האב איך מסביר געווען אז די גוים זענען משוגע זיי זאגן אז אידן האבן גענומען בלוט און די בלוט האבן זיי אריינגעלייגט אין די מצות זאג איך זענען זיי נישט משוגע? מען קען דאך זעהן, מען זאגט, אויף ענגליש איז דא א סעיאינג, די פודינג ספיקס פאר איטסעלף, מען זעהט ס'איז נישטא קיין בלוט דארט, האב איך זיי געזאגט ווען זיי וואלטן געטוהן קלוגער וואלטן זיי געזאגט מען האט עס אריינגעלייגט אין די וויין, אין וויין קען מען נישט זעהן קיין חילוק צווישן בלוט און צווישן וויין, עניוועי די אלע אלטע טיאריעס וואס מען האט שוין לאנג מבטל געווען פון אידן קומען ליידער יעצט צוריק, איז ס'איז דא איינער פון די אראבער וואס ער האט יעצט אנגעהויבן אויפצורייצן אז די אידן נוצן די בלוט.

די סוף גייט זיין, כ'האב אמאל געהערט א גוט ווארט, ס'איז זלמן לייב פיליפס האט אמאל געזאגט, מ'האט אים געפרעגט אבער ס'איז דאך נישט אמת, וויאזוי קענסטו זאגן אזא ליגנט, זאגט ער אים, צו מיר זאגן אזוי ווי די דייטשן פלעגן זאגן, מ'עט אזויפיל מאל איבער חזר'ן דעם ליגנט ביז דער עולם עט עס גלייבן, פארשטייסט? דאס איז געווען סאטמער אלע יארן, סאו יעצט האבן זיי זיך גענומען צוריק אויף די אידן אז ס'האט זיך אנגעהויבן די זעלבע זאך, אז אונז דארפן האבן בלוט מיט אלעם, יעצט איז אזוי, לעיזער בערלאנד איז טויט קראנק, ער האט שוין דורכגעגאנגען צוויי אפערעישאנס, ער זיצט ערגעץ אין א האספיטעל מיט שמירה ארום זיך, איך ווייס נישט וואס מען דארף שמירה, ווער וויל אים, ווער ברויך אים דען נעבעך? און שוין, דעטס איט, האט זיך גענדיגט אזוי ווי א רשע גמור, א חזיר. זעט אויס אז צו לערנען ליקוטי מוהרן איז נאכנישט די גאנצע סעלושען, מ'דארף הארעווען מיט זיך אויכעט. יעצט, ס'איז דא א יונגער מענטש צוואנציג יאר אלט, האט געווארט, ס'איז געווען א מיידעלע האט געווארט פאר איר טאטען אויסער די שול אין ירושלים, איז ער צוגעגאנגען צו איר און ער האט מיט איר געטוהן, וואס מען טאר נישט. זי האט געווארט אינדרויסן ביי די שול שבת פרייטאג צונאכטס ביז איר טאטע זאל ארויסקומען, האט ער שוין געמאכט מיט איר נעבעך. עניוועי, מען האט אים געכאפט, מען האט אים אויפגעפיקט. כ'זאג ענק, היינט האט מען שוין נישט קיין מורא צו קומען פאראויס, די רבנים ימח שמם וזכרם האבן געזאגט אז מען טאר נישט, ווייל ס'הייסט מסירה, איך ווייס פונקטליך וואס דאס הייסט, כ'קען נישט די אלע זאכן. עניוועי, יעצט, ס'איז דא נאך א זאך. כ'האב שוין אסאך מאל געזאגט, כ'קען זיצן אין ירושלים ווארטן אויף א באס, און ס'זאגט אויף פינף מינוט ארום קומט די באס, נאכדעם קומט ארויס צוואנציג מינוט ארום קומט ער ערשט. זיי זענען מודה אליינס, זיי קענען נישט קאנטראלן דעם עולם, ס'איז צו א גרויסער עולם, זיי זענען נישט געיערט פאר אזא מין עולם, און ס'איז דא הונדערטער און הונדערטער נסיעות וואס מ'איז מבטל און מ'זאגט נישט פאר קיינעם גארנישט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא חג החירות, מ'האט מיר געזאגט אז איך זאל גיין אין תפיסה אין ארץ ישראל וועל איך זעהן א חילוק צווישן א תפיסה אין ארץ ישראל און אמעריקע, דארטן לערנט מען פאר שיערים, מען דאווענט, מען לערנט, האב איך געזאגט איך גיי נישט אויף אזאלכע פלעצער ווייל מ'וועט מיינען איך קום דא איינעם טשעפענען צו וואס, אסאך זיצן דארטן וועגן מיין מואוומענט, עניוועי ס'דא. א רב וואס דער רב מ'האט אים אינטערוויוט וועגן וויאזוי ס'טוט זיך אפ פסח וויאזוי די פריזנערס זענען דארטן איז ער מסביר אז א חודש פארדעם פון פורים גרייט מען זיך שוין צו מ'זאגט זיי וואס דאס איז פסח און אזוי ווייטער אזוי אז ער פילט זיך נישט אזוי ווייט ווי מ'זאגט צו צובראכן טאקע נישט מיט זיין ווייב און מיט די קינדער אבער נעווערדעלעס איז נאט סאו בראוקען הארטעד איז וויל איך עטס זאלטס הערן א מוראדיגע שיינע אינטערוויו

הכי גדולה שיכולה להיות, ואת זה אנחנו משתדלים לעשות. הרב עופר אלמליח, הרב הראשי של שירות בתי הסוהר, תודה רבה ופסח כשר ושמח. תודה רבה לך.
יעצט א אינטערעסאנטע זאך, די ערשטע זאך וואס דער אייבערשטער האט אונז אנגעזאגט איז אין די עשרת הדיברות לא תרצח, אבער ביי אונז סאקמער קאקמער יאקמער באקמער, אונז קעיר מיר נישט וואס דער אייבערשטער זאגט, דא איז א גאלדבערגער האט שוין אפגעדינט זיינע דריי יאר, ער האט געוואלט הרג'נען א מענטש פאר א גט. יא, דאס איז א רוצח, און ער פארט יעצט צוריק אויף ארץ ישראל, איז דארטן דא עפעס א רבי צו וועמען ער געהערט, ער איז אים מקרב, ווייסט איבעראל איז דא א סקאם בעג א רבי וואס ער נעמט אריין דעם שייגעץ, אדער דער וואס האט געזינדיגט, אדער דער וואס האט געוואלט הרג'נען, איין סקאם בעג שטעלט זיך ערגעץ ארויס, און דאס איז אזוי אגלי, ווייל דאס ווייזט אז אונז זאגן פארן אייבערשטן, זעה איז די תורה וואס דו האסט אונז געגעבן, האלט עס דיר. דעטס בעסיקלי וואט איט שאוס. סאו ס'איז א גאנצע זאך. ער איז צוריק געפארן אויף ארץ ישראל, און יעדער פרייט זיך מיט אים, מען נעמט אים דארט אויף מיט די גרעסטע פאראדע, און ער האט א רעבן, א לעלוב'ער רעבן, איך ווייס נישט פונקטליך וועלכער דאס איז, און ער גייט מיט בייזיין דארטן ביי אים פסח, און ס'גייט זיין לעבעדיג. און ער האט א ווייב, ער האט קינדער, איך ווייס נישט וויאזוי זיי האבן נישט מורא צו זיצן מיט אים אין איין דירה, ער איז א רוצח! דעטס וואטס גאוינג אן די האול טיים, דאס איז היינט אידישקייט. איינער האט מיך אמאל געפרעגט וואס איך וויל זיין, ווען כ'וועל זיין גרויס, נישט יעצט, עס גאוס בעק פארטי פיפטי יערס אגאו, זאג איך איך וויל זיין א רעבע, פרעגט מיך פארוואס ווילסטו זיין א רעבע, זאג איך לאמיך דיר מסביר זיין, דער איינציגער מענטש וואס קען שטויסן אין די תורה און טרעטן אויף די תורה און עובר זיין כל עבירה שבתורה און נאכדעם נאך אריינקומען און זיין א שיינער איד איז א רעבע. דאס איז וואס דא גייט פאר, חברה טרעטן אויף די תורה, זיי טוען כל דבר אסור, און זענען נאך שיינע אידן, מען געבט זיי אפ כבוד, ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, מ'האט שוין ווידער געכאפט אז מ'האט אריין געברענגט טרייפענע אייער פון די אראבער, טרייפענע אייער איז נישט געפערליך, טרייף איז א לאו, אבער דאס האט צו טון מיט סעלמאנעלע, דו קענסט שטארבן פון די אייער. אבער הו קעירס? איינעם באדערט עס? נאט רילי. און אריינגעברענגט די טרייפענע אייער, און יעצט קומט דא ארויס אין צייטונג מ'האט אריינגעברענגט טאנס און טאנס פון טרייפענע פלייש, קען זיין שטערן האט דאס פארטיילט פאר זיין חליקה. דאס איז וואס דא גייט פאר. לא די דער איד איז ארעם, קען נישט געבן זיין קינד געהעריג צו עסן, טוט מען מיט אים נאך א געוואלדיגע עוולה. ווייסט וואס מ'טוט מיט אים? שטעל דיר פאר וואס מ'טוט מיט אים. מ'מאכט אים נאך אז ער זאל געבן זיינע קינדער טרייפות צו עסן. ס'איז א מורא'דיגער חורבן וואס מ'טוט. איינער קעירט דען? נאובאדי רילי קעירס. און דאס איז א געפערליכע פראבלעם. יעצט איינער זאגט מיר אז די קאמעמיות'ער מצות טעיסטן שוין נישט אזוי גוט, ווייל שמשון וואלצער איז שוין נישט דארטן אז ער זאל אריין שפריצן זאמען פון די אלע קינדער וואס ער האט מכשיל געווען, ס'איז אן אנדערע מענטש האט עס איבערגענומען און ער פירט עס יעצט. טאמער יא איז עס א מורא'דיגער אויפטו. זייער צופרידן, נאר שרול האגער האט נאך אלץ שמשון וואלצער ער זאל צוזאמנעמען געלט פאר זיין שול, אזא שאנדע וואס איז געווארן, ער פארט נישט צוריק אויף ארץ ישראל ווייל מען זוכט אים, מען האט געכאפט זיין זון ווייל מען האט זיך טועה געווען מיטן נאמען וואלצער, וואלצער האט מען געכאפט ער איז אויך געווען א מלמד א חזן, אבער אונז מוז מען אים בעקן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב אריינגעגעבן פעיפערס פאר די סיטי אוו ניו יארק אז אונז זעמער מוראדיג מוחה דאס וואס מען פארברענט די גארביטש, די חמץ should not be done, כ'האב געקויפט דאס יאר האב איך געקויפט צען ברעקלעך איינגעפאקט אין א פלעסטיק, און דאס אלעס וואס מען דארף פארברענען, דאס איבריגע ווילסט אריינלייגן די שיריים און ווילסט אריינלייגן דעם לולב קענסט אלעס טון, נאר נישט דא אינמיטן די גאס, טראג עס דארט ווי מען פארברענט גארביטש. די שטאט זעט אויס ווי א אזוי ווי נאך ווארלד וואר טו, שמוציג, ס'שטינקט, קינדער האבן נישט לופט ווייל די גערוך קען שאטן פאר די קינדער, ס'דא וואס האבן אסטמא מיט אנדערע מיני קראנקהייטן, ענד דער'ס דזשאסט נאו ריזן פאר אלל דיס. עס ברענגט זיך מיט דעם גאנצן באקס, איך פארשטיי די פראבלעם איז אז דו לאזט עס ביי דיר אין גארבידזש קען, האסט א פראבלעם ווייל דיין רשות איז דאך קונה, אונז קען מיר די אלע הלכות קען מיר אונז, זאל די גאווערמענט שטעלן קאנטעינערס יעדע פאר בלאקס און דארט וועט מען אריינווארפן, איז שוין נישט מער דיין רשות, אדער דאונט בי לעזי און גיי צו ביז צו די קארנער און לייג עס דארט אריין, שוין נישט דיין רשות, נאר דאס איז די אידישע קראנקהייט אזוי ווי דער אראבער. ער וויל ווייזן אז ער האלט די תורה, יא, די תורה, דער אייבערשטער איז כעין א תורה דארט און ער טוט נישט וואס איז באהאלטן וואס קיינער זעט נישט, ביסטו גארנישט אזוי ערליך, א קונץ מחילה האסטו אראפגעצויגן ביי סאמע אראפגעצויגן די הויזן, פארשטייסט? דאס איז וואס מען וויל ווייזן, זעמער נישט קיין אראבער און טוהמער עס נישט נאר פארן אייבערשטן, נישט פאר די אראבער, טוהמער עס נישט פאר די גאס און טוהמער עס פארן אייבערשטן, און דאס טריי איך ענק אויסצולערנען. איך האלט מען טאר דאס נישט טון, ס'בלייבט שמוציג, די שטאט פלאר בלייבט שמוציג מיט אלעם, פונקט אזוי ווי כ'האב מיך אנגעהויבן צו שלאגן מ'זאל נישט לאזן די כפרות, אבער דארטן האבן עס איבערגענומען פאוערפול חברה, צער בעלי חיים חברה, ממילא טוט מען עס אויסרייסן, ווייל ווילאנג יעקב העלפט נישט צו פאר עשיו קען מען גארנישט אויפטון, אונז זעמיר יעקב און אונז העלפט מען צו, אונז וויל מען נישט די כפרות, ס'איז נבילות, ס'איז טריפה, ס'האט אלע חסרונות, מ'געט עס נישט צו עסן, און זיי פייגערן, צער בעלי חיים, ס'איז א דאורייתא, די גאנצע כפרות איז דאך נאר א מנהג וואס. לויט די געוויסע ראשונים, לויטן רשב"א, איז עס א שאלה פון כישוף, משכת לאסירים, דאס וואס ס'איז געווארן א יש, אז מ'מאכט דערפון א יש, איז ווייל דער אר"י הקדוש האט עס שטארק מעודד געווען, באט אדער דען דעט, איז נישט געווען די גרעסטע מצוה אפילו, נעמט מען מאכט צער בעלי חיים, הער אויף, אונז האט מען דאך ווייטער געהאט צער בעלי חיים פאר מענטשן אויך, דער איז דאך א שייגעץ, דעם מעג מען דאך הרג'ענען, דאס האט מען דאך אלעס געמעגט, וואס האט מען מיט אונז נישט געטוט, א חוץ ציונות, וואס איך ווייס נאך היינט נישט וואס דאס איז, געהערט א גוט ווארט פון הרב יצחק לעבאוויטש. וואס הייסט באמת ציונות? זאגט ער יעדע פירצה פונעם דור איז ציונות, איינמאל איז דאס די פירצה איינמאל איז יענץ די פירצה, עניוועי דעטס איך האב גערעדט וועגן מען זאל נישט אנרירן מען זאל וואטשן נגיעות מיט אלעם, האט מיך אנגעקאלט א גרויסע ראש ישיבה פון לעיקוואד ער וויל נישט מען זאל זאגן זיין נאמען ווייל מען וועט אים הרג'נען ער זאגט ר' נחום ר' נחום אם אין נביא אתה בן נביא אתה פרעג איך וואס איז געשען זאגט ער איר ווייסט נישט וואס דא גייט פאר ס'דא בחורים וואס גייען היינט אויס צוואנציג פינף און צוואנציג מאל און אמאל זאגן זיי ניין. פרעגט דער ראש ישיבה דעם בחור צו כ'קען זאגן ניין דאס צווייטע מאל, זאגט ער נאר ס'איז געווען זייער אינדזשוימענט, אנשטאט אז איך זאל גיין זוכן א זונה אין די גאס, בין איך געגאנגען מיט א מיידל, אונז פלעגן מיר זיצן אין איין קאר, מיר זעמיר געזעסן נאנט, אמאל א האג, אמאל א טאטש, אמאל א קלאפ, זיך אראפגעזעצט אין א רעסטעראנט, מ'האט באשטעלט א קאוק, אונטערן טיש האט מען געשטופט די פיס איינער אין צווייטן, א בחור זאגט דעם ראש ישיבה איר וויסט? כ'האב ניט געוואוסט, א פרוי האט נישט קיין קיין פופיק, פרעגט ער פון וואנעט ווייסט איר? זאגט ער כ'האב אריינגעשטופט מיינע פיס, מיין פוס, צווישן אירע צוויי פוס האב איך געזען ס'איז דארטן גארניט דא. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? עטץ כאפטס נישט וואס דא גייט פאר? ס'איז געווארן אזא מין זאך וואס דאס הייסט א נבל ברשות התורה, ס'גייען אויס צוואנציג פינף און צוואנציג מאל, נאך פינף און צוואנציג מאל האבן זיי זיך שוין אויסגעטרייט איינעם, איז גייען זיי זען וואס האב איך נאך נישט געטון וואס מ'קען נאך טון. דעטס איט. די ראש ישיבות וויינען, דעי אר קרייאינג האלער מורדער, ער זאגט איר זענט אזוי גערעכט מיט די נגיעות מיט די אלע זאכן, זאג איך הערט אויס איר האט קיינמאל נישט געטון אין דעם, איר האט עס אלץ צוגעלאזט. אז איר האט צוגעלאזט ס'איז געווארן נאך און נאך און נאך און נאך, און ס'וועט נאך קומען אמאל א צייט זאג איך אים וואס בעת נאכן דריטן מאל אויסגיין מ'גייט דאך אין האטעלס אונטן אין די לאבי וועט מען דינגען אויבן א צימער און מ'וועט מאכן ביאה ראשונה אויכעט, פארשטייסט וואס דא גייט זיין? דאס איז עס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, יור נאט. קעטשינג די טינג לייק יו סופאוזד טו, מען דארף אנהייבן צו לערנען הלכות נידה מיט מיידלעך און מיט די יונגלעך, מען דארף אנהייבן מסביר צו זיין דעם חומר פון עוון זרע לבטלה און דעם חומר פון די אלע זאכן פון בעילות אסורות, הסתכלות אסורות, נגיעות, און ווי לאנג איר טוטס דאס נישט טון, העי, העוו א גוד דעי, דעטס איט, יעדער וויל די בחורים זאלן זיין ערליך, די קינדער זאלן זיין ערליך, יעדער זאל זיין ערליך, זענען די ראשי ישיבות ערליך גענוג צו רעדן מיט די בחורים אפען? ניין, מען טאר נישט, נחום ראזנבערג זיצט אין חרם, פארוואס? סאו די ראשי ישיבות האבן געוואלט אלעס באהאלטן. דאס שטעלטס ענק אלע אויפן קאפ און הענגטס ענק אלע ראשי ישיבות. ס'האט גורם געווען א תקלה. אה, דזשאסט קאנטיניו דעט וועי. דאנט קאם קרייאינג וואלף נאו. עטס האטס געברענגט דעם וואלף. זיי זאגן אז ס'איז געווארן שרעקליך די מצב מיטן אויסגיין. מ'דארף אפמאכן אזויפיל מאל גיי איך אויס, און נאכדעם איף יו דאנט טינק איטס פאר יו גיי און דר'ערד זוך דיר אן אנדערן סאקער ארום צו גיין א האלב יאר. און דאס אפילו ביי די חסידישע אויך. היינט גייט יעדער אויס, מען פיקט אויף די מיידל מיט א קאר, ס'איז א שאו אף, סאו ליסען, יו וואנט טו ליוו דיס וועי, פיין, וויר גאנא ליוו דיס וועי. ס'איז אכן נודע הדבר, ס'איז געוואויר געווארן וואסערע הפקרות די רבנים זענען, מיט דעם יצחק שטערן, מיט די גאנצע קרו, אלעס הפקרות, זיי האבן גענומען אויערבאך, א איד וואס איז געגאנגען אלע יארן צו די בחירות, האט מתיר געווען אלעס וואס די רבי האט גע'אסר'ט, ער'ט אונז ווערן היינט דער פארשטייער, פארוואס? ווייל דורך אים האבן זיי געהאלטן אז מען קען ארויסשלעפן געלט פונעם ציבור. ס'איז יעצט אוועק אין ארץ ישראל דער קאלובער רבי, קאלובער רבי איז געווען ביי די מלחמה און ער האט געבעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם איך שריי שמע ישראל פאר דיר אבער איך בעט דיך ס'זאל נישט זיין די לעצטע אז דו וועסט מיך ראטעווען פון די מלחמה, וועל איך ארום גיין שרייען שמע ישראל פאר די לעבעדיגע נישט פאר די וואס זיי גייען שוין אויף יענע וועלט און ער האט געהאט א מוסד וואס דארט איז געווען טויזענטער און טויזענטער אידן וואס יעדער האט געשריגן שמע ישראל האט ארויס געגעבן א ספר וועגן די אלע וואס זענען ניצל געווארן און ער האט געטון זייער אסאך ער האט געהאט א בר בי רב די חד יומא צוזאם גערופן די גרעסטע פאליס מיט אלעם, מען זאל קומען איין טאג לערנען אביסל אידישקייט, גמרא, צו תוספות, יעדער וואס ער האט געקענט, און ער האט געמאכט כוללים אין ארץ ישראל, און קיין קינדער האט ער נישט געהאט, ער האט געהאט אן אייניקל רבי ישראל מרדכי הורוויץ ער איז דער ראש הכוללים אין קאלוב, ער זאל ווייטער ממשיך זיין זיין וועג. זיין לוויה איז ארויס געגאנגען פון זיין הויז און ס'איז אדורך געגאנגען בעלז, בעלזער רב האט געזאגט א הספד און נאכדעם איז עס געגאנגען ווייטער ביז צו די הר המנוחות, חלקת הרבנים, זייער נאנט לעבן דעם הייליגן בעלזער רב'ס קבר, זאל זיין בלע המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. יעצט, איך האב געוואלט זאגן פארן עולם, ס'מאכט זיך דא כסדר נאך נייעס און נאך נייעס און נאך נייעס, ס'מורא'דיג וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט צום גלייבן, ס'דא אין איינע פון די רייכסטע פלעצער אין סען דיעגא קאליפארניע, ס'געווען אמאל דארטן שוין אמאל מיט א רציחה אין א פאבליק סקול, ווער ס'געדענקט מ'האט געשאסן, און ס'געווען א פלא ווייל ס'איז איינע פון די רייכסטע פלעצער אין אמעריקע, סא וויאזוי איז דאס אז אין אזאלכע פלעצער. זאל זיין אזאלכע אומגעלערנטע בהמות. באט ליסן, ריגארדלעס, וואט איט איז איט איז, איז דא א לובאוויטשער וואס ער האט א בית חבד, בשעת אונז זעמיר געווען ביזי מיט אונזערע שטיסער, מיט ציונות, מיט שפיפונות, נישט דאס וואס דער רבי האט געגרינדעט, איך וועל נאכאמאל מסביר זיין, ס'איז דא די צוויי זאכן.

בקיצור, און יענער איז געווען א נערוון קראנקער אויכעט, ער לעבט שוין נישט, ער איז געווען א נערוון קראנקער, לויט חשבון האב איך אמאל געליינט אז מען האט אים אריינגעפירט אין א שפיטאל אויך אין א משוגעים הויז, כ'ווייס נישט צו עס איז אמת, איך נעם דיסקלעימערס. ער איז געגאנגען יצחק שטערן זיך מיט אים אנגעגראפעוועט אז מען וועט מאכן דא גרויס געלט, זיי האבן געדינגען א גרויסע זאל, געמאכט א פראטעסט, ס'איז קיינער נישט געקומען נאך, ער האט פארלוירן אין די הונדערטער טויזענטער דאלער קיין יוועדי, איך זאג דעם עולם הער אויף מיט די זאכן קיינער איז נישט באלעבאס צו זאגן מען זאל גיין פראטעסטירן צו נישט, לאמיר זאגן אז מ'זאל מאכן א פראטעסט יא? וויפיל מאל א טאג דאווענט מען? דריי מאל א טאג, קריאת שמע זאגט מען צוויי מאל א טאג, לאמיר אנהייבן צו גיין פראטעסטירן קעגן די מדינה דריי מאל א טאג אדער צוויי מאל א טאג, די רבי האט דאס נישט געזאגט, די רבי האט געזאגט ווען ער האט גערופן א פראטעסט אז ס'איז געווען עפעס א זאך וואס האט זיך געהאנדלט. האט מען געטרייט צו מאכן א פראטעסט, אויכעט נאך אסאך בעטן זיך מיט אלעם. דער רבי געווען א קלוגער איד אויך, איך דענק איך בין געווען א בחור מ'האט ארומגעקלעבט אין גאנץ מאנהעטן אין אלע טרעינס האט מען ארומגעקלעבט א פראטעסט, אונז זעמיר געווען אזאלעכע חכמים הם להרע, דער ליפא פרידמאן האט אונז אויסגעלערנט אז ווען די טרעין שטעלט זיך אפ ביין סטעישן לויף אים נאך צו שטאט און קלעב עס ארויף. און ווען ער עפנט די טיר קען מען עס נישט אראפרייסן, און ווען ער מאכט צוריק צו די טיר קען מען עס שוין אויך נישט אראפרייסן ווייל ער פארט שוין, אזוי האט מען אנגעשמירט יענעמס פראפערטי, איך מיין דאס איז געווען די שיט, שיטה הקדושה, עניוועי נישט דאס האט די רבי געוואלט, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט אונטער יענעמס נאמען און זיי האבן דעם רעבן אראפגעברענגט פון די מעפ, דער לעצטער גאון וואס ער איז געדענקט געווארן פאר א גארנישט איז אונזער רבי, יעדער רעדט אויף אונז, די ציונים רעדן אויף אונז, בעלז רעדט אויף אונז, אגודת ישראל רעדט אויף אונז, פארוואס? ווייל אונז זעמיר יעצט א צעלאזטע פערד. עניוועי, למעשה, איך זאג אייביג ווען מ'זאל אריינלייגן אזויפיל כוחות מען זאל לערנען ויואל משה מיטן רבינ'ס תורות וואס ער האט געזאגט, מינימום צען פראצענט וואס ברסלב לייגט אריין אין זייער ליקוטים אריין אז מען זאל לערנען, וואלט יעדער געוואוסט וואס די רבי סטענדס פאר, אזוי ווייסט מען אבער גארנישט, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. איז למעשה איז יצחק שטערן געווארן דער יורש פונעם רעבין און ער וויל דא מאכן גרויס געלט. יעצט איז דא דאך א פראבלעם דא, דער ליבאוויטשער רבי האט געגרינדעט איבעראל א בית חבד, ער האט געזאגט שיל, כ'געדענק נישט מער, מען האט מיך ארויסגעווארפן דא פון די שקצים, דער עלפערט, דער קראנקער סוחר עלפערט איז מיר נאכגעלאפן מיט א שירעם מיך ארויסגעווארפן פון קליימער, געדענק איך נאך ווי היינט. אז עס, געדענק איך נאך ווי היינט אז די חברה פארשטייסט האבן אנגעהויבן צו פארפירן פארפירן פארפירן פארשטייסט זייער א דיין ער האט געוואוינט מיט אן אשת איש דאס האט מען געמעגט חזקי' ראזענבערג האט מטמא געווען א האלבן בית מדרש דאס אלעס האט מען געמעגט אז זיי האבן געהאט א פראבלעם נחום ראזענבערג'ס האטליין עניוועי איז זיי זענען געגאנגען און זיי האבן אנגעדרייט, איך וויל אזוי, און אבער טעטעטעטע, איך האב זיי געהאט אין דר'ערד, איך בין אוועק, איך בין צופרידן, איך בין אוועק. זיי זענען נאכנישט צופרידן, ווייל שבתי כהן איז געווען דארט אין דער, קען זיין נאך היינט אויך, דער גרויסער אשכול האט זיי דעמאלטס גע'טענה'ט, דו גייסט דען נישט געווינען מיט דעם וואס דו ווארפסט אים ארויס, ער גייט האבן א פריי. און וועלט ער רעדן וואס ער וויל יעצט, און ער איז געווען גערעכט, איך האב אויך דאס געטענה'ט, איך האב געטענה'ט אזוי, ווען איך מאך דעם האטליין אין שול און איך נוץ די ספרים פון די שול, ביסטו גערעכט, ווארפסט ארויס זאל איך נישט קענען מאכן קיין האטליין, אבער אזוי? איך מיין וואס? סתם ארויסצואווארפן? עניוועי, איז אין די צייט ווען אונז האב מיר זיך אפגעגעבן מיט די שטותים, נאר שטותים געווען. שטותים מיט בהמה'שקייט. כ'וועל אייך דערמאן מיך נאכאמאל א מעשה כ'האב עס שוין פארציילט. ס'איז געווען מיט אונז איינער קליין דער וואס האט געוואוינט דארטן ביי די ווינער בית מדרש. זיי האבן געוואלט אפקויפן זיין פראפערטי זיי האבן אים אנגעטון גרויסע צרות זאגט דאך ווינער הינט איז דאך גארנישט מער ווי ווינער כלבים. זענען זיי געגאנגען און מען האט מכבד געווען ער זאל דאווענען ראש השנה פארן עמוד ווייל ער איז זייער א שיינער בעל תפילה. איז געקומען עלפערט דער קורצזיכטיגער בהמה און ער האט געזאגט ניין ווייל זיין ווייב גייט מיט אן אויפגעדעקט שייטל. האט ער זיך אזוי אויפגערעגט ער האט געזאגט איך וויל אפילו נישט דאווענען דא ביי ענק וואס וואס וויאזוי מעג ער וויסן וויאזוי מיין ווייב גייט ווי קען ער מיין ווייב ער האט עפעס מיט מיין ווייב דאס איז געווען גאנץ סאקמער קאקמער יאקמער באקמער מ'האט געוואלט נעמען א בעל תפילה האט מען אראפגעצויגן די פרוי'ס פענטיס צו זעהן צו זי איז בלוטיג צו נישט משוגענע חברה מיין איך סיקאוס. און אין די צייט ווען אונז האבן זיך אפגעגעבן מיט משוגענע זאכן האבן די ליובאוויטשער געבויעט בית חבד, האט ער געבויעט אין סען דיעגא, דאס איז די רייכסטע געגנט אין קאליפארניע, ס'איז די בעסטע וועטער, אלעס, און שוין, איז אריינגעקומען איינער און ער האט ארויסגענומען א ביקס און ער האט זיך גענומען שיסן, די רבי האט פרובירט אפצוהאלטן די ביקס האט ער געכאפט א קויל אין די הענט און ס'איז אים אראפגעפאלן די פינגער, מען האט אים יעצט אפערירט, לויט ווי איך ליין געבט מען אים גרויס טשענסעס אז ס'זאל אלעס צוריקגיין. שוין נאכדעם געווען דארטן אן ערליכע אידישע פרוי, און זי איז שוין יארן אין די חבד, און זי האט געכאפט א קויל, און זי איז טויט נעבעך, א יונגע פרוי. יעצט וואס איז געווען איז, אז ס'איז געווען אין די בית מדרש איז געווען א איד, וואס ער איז דארט געקומען דאווענען, ער איז אן אף דיוטי בארדער פעטראל, און ער האט געהאט א ביקס מיט זיך, איז ער געגאנגען און אים אריין געשאסן אין בויך, ווייל זיי שיסן געווענדליך נישט אויף צו הארגענען, ווייל מ'מוז דאך האבן די עווידענס, מיט אלעם, ער האט אים אריינגעשאסן איינס אין בויך אריין, און אזוי ווי ער האט אים אריינגעשאסן אין בויך איז ער זיך שוין געווען ווי מ'זאגט האלב געכאפט, איז ער אים נאכגעלאפן און מ'האט אים געכאפט און מ'האט אים איינגעזעצט. יעצט, כ'וויל זיך פון דעם ארויסלערנען אפאר וויכטיגע זאכן. איינס איז אז רבי יודל האט דעמאלטס אייביג געטענה'ט, רבי יודל ראזענבערג, ווען מ'האט געבויעט די גרויסע שול, זאגט ער, מ'טאר נישט בויען קיין גרויסע שול, ער האט נאך גערעדט צום ברך האט ער נאך גערעדט, צום סוף פון ברך, הלל נרצה. און די גרויסע שול האט זיך טאקע אפגעשטעלט, עס האט זיך אפגעשטעלט אז סאטמאר זענען רשעים, זיי זיי באדערט נישט א שול יא געבויט צו אפגעשטעלט, זיי זענען אויכעט נאציס, נאר דארט ווי מען קען זיך באהאלטן אונטער די שיטה מיט ענקערע שטיסע וואס עס האט זיך אינהערטעט אלע יארן, דעמאלטס מעג מען. וויאזוי מעג מען אפשטעלן א שול? קודם זאל מען עס ענדיגן בויען, און נאכדעם וועט מען זען ווער ס'געהער, שטייט שוין אזוי אייזן פון ס'פאלט שוין איך ווייס נישט וויפיל יאר. ס'איז גוט. עניוועי, געגאנגען די בארדער פאטראל, מ'האט ארויסגענומען א ביקס און מ'האט יענעם געשאסן און ס'האט זיך אפגעשטילט, ווען נישט וואלט ער נאך געקענט שיסן נאך צענליגע מענטשן. יעצט פון דעם דארף מען זיך אונז ארויסלערנען, נאמבער וואן, קיין גרויסע שיל טאר א איד נישט האבן, דו ווייסט ווען אזא מענטש קומט אריין אין סאטמארע בית מדרש, דא האט מען געשאסן איינעם, ווער ווייסט מען וויפיל הרוגים ער גייט ארויס. רבי יודל דאס האט ער געטענה'ט, ער האט געטענה'ט איך האב מיטגעמאכט די צווייטע וועלט מלחמה, איך ווייס וואס דאס הייסט א איד, און איך ווייס וואס דאס הייסט א שול, און איך ווייס וואס דאס הייסט א פלאץ ווי אידן קומען זיך צוזאם, דאס טאר נישט זיין גרויס, דאס מוז זיין קליין און אין א בעיסמענט און ווייטער געגאנגען. זייער גוט געזאגט. נאכדעם איז דא נאך א זאך, די הצלה האט א גאנצע אישו צו מען מעג. יא גיין מיט די מיט די רעדיאס שבת צו נישט, למשל איינער וויל נישט לויפן אום שבת צו כדומה, צו ער זאל יא גיין צו נישט גיין, זיכער אז ער מוז גיין, איך ווייס נישט וועלכע רב ס'פסק'נט אנדערש ס'איז בכלל נישט קיין רב, איך זאג יעדעס מאל איינער זאגט אבער די רבנים די רבנים זאג איך לאמיר דיר זאגן די רבנים האבן זייער אסאך געלערנט הלכות פיפיקל אויב ס'איז דא א לאך אין א הינדל, האט עס א לאך דאס פיפיקל איז כדי זיי זאלן פארשטיין וואס דאס איז א פיפיקל זענען זיי געגאנגען זיי האבן אראפגעצויגן אלע קינדער די פיפיקלעך דעטס אלל דעי אר, זענען חזירים פירסט דעגרי, ס'האט גארנישט צו טון מיטן יורה דעה. א רב וואס האט געלערנט חושן משפט קען נישט זיין קיין רב אויף א פיפיקל, און א רב וואס האט געלערנט א פיפיקל קען נישט זיין קיין רב אויף אורח חיים, יעדע זאך איז א פאך פאר זיך, דא גייט דער רב אונז פסק'ענען צו מ'זאל יא געבן א נידל צו מ'זאל נישט געבן א נידל. צו מען זאל אהער צו מען זאל אהין, איך האב גערעדט צו די באורד אוו העלט די גאנצע צייט, איך האב געזאגט יעצט הער זיך צו מיט די בהמות, מיט די בהמות וועסטו נישט ארויסקריכן, פוט יור פוט דאון, קלאוז דאון די סקולס וועסטו זען אין צוויי מינוט האט זיך יעדער געטוישט, דאס איז דאך אונגערישע בהמות דא, און אזוי איז געווען, זיי האבן אראפגעלייגט זייער פוס, אלע סקולס האט מען צוגעשפארט, פון סאקמער קאקמער, זיי גייען זיך אויסלערנען, זיי זענען נישט באלעבאס, משה דוד נידערמאן איז נישט באלעבאס אויף אונז און אויף אונזערע קינדער. ער איז באלעבאס צו גנב'נען אפאר פראגרעמס, באט אדער דען דעט ווי האוו נאטינג טו דו מיט דעם משוגענעם, און אזוי איז מיט יעדע זאך, די רבנים וועלן אונז איינטיילן צו ס'איז יא הצלה צו נישט, און און צו מען מעג צוריק קומען מוז קומען א איד צו א גוי. פארשטייסט? א נייע מעשה. זיי וועלן אונז זאגן וואס צו טון, מען דארף פרעגן א רופא און נישט די רבנים, זאלן זיי גיין אלע אין דר'ערד, און דעטס איט. איך געדענק ווען איך האב געהאט מיינע פראבלעמען האט מיר א רב געזאגט איך ווייס פאר פופציג אלפים קען איך אייך אלעס ערלעדיגן מען זאל צוריק ציען דעם חרם וואס מ'האט ארויסגעגעבן זאג איך גיי אין דר'ערד ווער האט דיר געגעבן פופציג אלפים? איך? דו האסט מיך נישט געהארמט פאר פופציג אלפים, וואס דו האסט געטון איז דו האסט מיך ארויפגעברענגט צו אזא מדריגה אזוי ווי די אלע רבנים, אמאל האט מען דאך נישט געקוקט אויף נחום ראזענבערג, וואס איז נחום ראזענבערג? נחום ראזענבערג איז געווען אן ארבייטער, איך בין געזעסן און געלערנט, איך האב פארגעלערנט א שיעור דף יומי צען יאר אבער. כ'בין געווען אן ארבייטער, ביסטו געגאנגען האסט פון מיר געמאכט אזא יש אז איך שלאג מיך היינט מיט אלע רבנים, און נישט נאר פון וויליאמסבורג פון די גאנצע וועלט, און כ'האב זיי אלע געשטעלט אויפן פלאץ, איז ביי מיר איך האב נישט קיין פראבלעם, האסט ארויסגעגעבן איך וועל דיר נאך געבן געלט, האלט דיך דערמיט, און שרייב אונטער נאך אפאר חרמות. עניוועי, איז למעשה איז דארף מען וויסן. ס'איז א גאנצע קאנטערווערשעל אישו צו מ'זאל יא האבן גאנס צו נישט האבן גאנס. איך זאג נישט מ'זאל גיין האבן גאנס. מיר האט מען אויך געאפערט א גאן, איך האב געזאגט איך ברויך עס נישט, איי רעדער בי קילד דען קיל א דזשו. אבער למעשה, ווער ס'האט א גאן, זאל זיכער גיין דערמיט אום שבת. ער זאל עס זיכער מיטטראגן מיט זיך עט אלל טיימס, ביקאוז יו נעווער נאו וואסערע א לעבן דו קענסט ראטעווען, בפרט נאך ווען אפאר גוים גייען באפאלן דעם סאקמערע קאקמערע בית מדרש, זיי וועלן נאך קומען מיט א מאשין גאן, איף יו וואונט העוו א גאן, יו וואונט סי די ענד אוו איט. און איך זאג אן דעם עולם לאכטס פון די רבנים, פיליפ איז אזא אפגעריסענע בהמה, אזא אפגעריסענע בהמה בכלל אין אלעם, פאר אים קענסטו פארטרויען א הנהגה פון א שטאט? זאגן זיי יא ווייל ער האט א ברייטן הוט און ער האט סייעתא דשמיא, אבער ער כאפט נישט אז אונטער דעם ברייטן הוט ליגן צוויי אויגן וואס האבן געקוקט אויף זיין שוואגער לייביש'ן, לייביש טייטלבוים ווי מען טאר נישט און זיי האבן געשטופט און נידריגער נאך נידריגער אונטער דעם הוט ליגט א פופיק וואס האט אריין געשטופט אין לייבישן אדער לייביש אין אים איך געדענק נישט פונקטליך ווי אזוי די מעשה איז געווען אבער איך געדענק עס איז געווען איך האב געלערנט דעמאלטס אין סענדז סטריט פלוצלינג האט ער שוין סייעתא דשמיא און ער האט דארטן דעם אנדערן ברודער דעם האט שאפראנער רב ארויס געווארפן פון זיינע מגיד שיעורים די בעסטע מגיד שיעורים קען זייער אסאך שיטות אין די ראשונים קען שאלות ותשובות אין די טויזענטער האט א ריזיגן קאפ און מען האט אים ארויס געווארפן פון שאפראן אינמיטן לערנען. ווייל ער האט געטאטשט א יונגל, כוויל נישט זאגן וועלכס יונגל, אונז ווייס מען וועלכס יונגל אויכעט, און יענער האט מענטל פראבלעמס פאר די רעסט אוו היז לייף, ער איז היינט די דיין אין סאקמער ביי די זאלוינים, דער הויפט דיין, דעס איז עפעס ווערט? סאיז דאך א דזשאוק, ער האט סייעתא דשמיא? משוגע מטורף, פארשטייסט? עניוועי, רבותי, אונז מוז מען זיך נעמען אין די הענט אריין צי טוהן קאנסטראקטיוו, ווער סהאט א גאן וואס ער מעג עס האבן, זאל זיכער גיין דערמיט, סאיז יא דא אן עירוב צו סאיז נישט דא, סאיז פיקוח נפש. אמאל איז געשען אזא זאך איינמאל אין צוואנציג יאר, היינט איז יעדע וואך כמעט איז דא מ'באפאלט דא א שול דארט א שול, נאך א מזל אז די האטעלס אין ספעין און איבעראל האט מען נישט באפאלן, ס'וואלט דאך אויך געקענט געשען, איך האב דאך דאס געשריגן, פארטס נישט, עטס גייטס אריין אין א טעריטארי ווי אז ווען א גוי קומט אריין אין א האטעל קען ער אויסשיסן דעם גאנצן האטעל פאר ס'וועט קומען פאליס, סא דאס איז א מורא'דיגער אומגליק, און איך האלט נאך א זאך. איך האלט אז מען דארף אראפ נעמען אלע סיינס פון די תלמוד תורה'ס, מילא די שולן מוזט עטס האבן א סיין, ווייל דאס ווייזט דאך ווי גרויס ער דער מענטש איז, פשוט זלמן לייב איז דאך געווען א פוסטע שטריק אלע יארן, ער האט געהאט א בויפרענד ווערצבערגער און הע אלל אוו א סאדען איז ער די רשכבה"ג וואס ער שרייבט שוין אונטער אויף מענטשן אויכעט. עניוועי, פון שולן קען מען נישט אראפ נעמען קיין סיינס, אבער פון תלמוד תורה'ס און פון די אלע, ס'דא למשל דו גייסט אראפ אויף בעדפארד עוועניו אזוי ארויס אביסל פון וויליאמסבורג איז דא דארטן חדרים, ס'איז דא סקווער האט דארטן א חדר מיט א מיידל סקול און ס'איז דא דארט בית שלום אויף נייטרא דארטן איז עס א גאס פיל מיט גוים ווען איינער זאל דארט באפאלן א תלמוד תורה בילדינג צו א מיידל סקול בילדינג איז צרות דארף כאטש נישט זיין קיין סיינס און קיינער זאל נישט וויסן וואס דארט איז ס'איז גענוג ביטער אז מ'דארף אראפ לייגן די קינדער אינדערפרי און זיי נעמען נאכמיטאג וואס יעדער זעט וואס דארט גייט פאר און ס'האלט אויף א האלבע גאס פון טרעפיק און ס'רעגט אויף יעדן. מיינט נישט אז אונז אין אמעריקע זענען אזוינע גרויסע מענטשן. מדינת ישראל האט יעצט א גוטן פרענד, דאנעלד טראמפ, כאפט מען זיך אריין, מען האט געמאכט דאס און מען האט געמאכט אז מען האט שוין געגעבן פאר זיי די גולן הייטס אפישעלי, כ'מיין וואן דעי עט קומען נאך אזא באראק אבאמא אדער איינער פון וועקאדעל איין ער עט מאכן ענג, ער האט געגעבן עפעס פיר הונדערט ביליאן דאלער פאר איראן פאר ער איז ארויס. פארשטייסט? לאז אפ, אונז זעמער אין גלות, אונז לעבן מיר דעי טו דעי בעיסיס, און דאס זאל מיר אונז אלץ געדענקען, קיינמאל נישט טראכטן אנדערש, ווי אר אן דעי טו דעי בעיסיס, און ווי העוו טו וואטש וואט ווי אר דואינג. אונז זעמער ביזי מיט בולשיט די גאנצע צייט, די שיטה, שיטה, וועמענס שיטה? פון זלמן לייב פיליפ דארט מיט דעם שטערן, יצחק שטערן. עניוועי, כ'געדענק ווען מ'האט געמאכט דא אין ווילימסבורג אזא, מ'האט געדינגען אזעלכע פאליס, ס'האט געהייסן איי בי איי, ווער ס'געדענקט נאך. איז בקיצור, זענען געגאנגען די סאטמארע חיות און זיי האבן געזאגט, ניין, ס'איז א מרידה באומות, זיי האבן גאנס מיט מעשה'ס מיט געשעפטן, בהמה וואס דו ביסט, און די די פאליס איז דאך אויך א מרידה באומות, פון אונזער טעקס האלט מען דאך דאס אויס. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, ס'איז דאך, ס'איז דאך, דו האסט דאך צוטון דא מיט בהמות. איז כ'האב געוואלט וויסן ווער ס'האט געהארגעט דעם שטארק, איז זיכער אן אינסייד דזשאב, א היימישע דזשאב, כ'מיין לייזער קעסטנבוים זוכט שוין יעצט עפעס א גאנצן לויער, ער גייט נאך צוריק סוען די בהמה, עניוועי איך נעם טויזנט דיסקלעימערס איך זאג נישט אז ס'איז געווען ער, קען זיין ער האט נאר געדינגען אבער ס'איז געווען א אינסייד דזשאב און מ'האט עס פארשוויגן זייער שנעל, גענומען עפעס א משוגענעם גוי וואס ער איז שיכור מ'האט עהם געגעבן לעבנסלאנג. ווייסעך וואס, א דזשאוק די גאנצע זאך. כ'האב געוואלט וויסן צו דאס אלעס הייסט נישט קיין מרידה באמת. ווען הייסט יא און ווען נישט? ווען קלויזענבורג זאל עס טוהן הייסט עס א מרידה באמת, און סאטמאר טוט עס הייסט עס נישט קיין מרידה באמת. כ'האב אנדערע משוגעים, אונז האבן מיר נישט קיין סטרעיט וויזשען אן עניטינג. און אמעריקע איז אויכעט א משוגענע לאנד, אמאל זענען זיי מיט די אראבער אמאל זענען זיי מיט די אידן, יעדער האט זיך זיינע דעות, יעדער האט זיך זיינע משוגענע זאכן. ס'לויפט יעצט איינער. ס'הייסט ביידען, דזשאו ביידען, ער לויפט צו זיין פרעזידענט. אין נײַנצן עיטי טו, ווי א קאנגרעסמאן, האט ער געזאגט פאר מנחם בעגין, טאמער עטס עטס נישט פאלגן וואס אונז הייסן מיר ענק, קען מען ענק אויפהערן צו געבן געלט. זאגט ער מנחם בעגין, קוק מיך גוט אן, קוק, לוק, לוק עט מי. זאגט ער, דו ווייסט ווער איך בין? זאגט ער, ניין. זאגט ער, איך וועל דיר זאגן ווער איך בין.

אונז געמער ארויס קארבאן דייאקסייד און במילא דאס איז נישט אזוי געזונט איז במילא האלט איך אז אונז הארגען מיר אפ אלע גויים פארשטייסט שטארק האט מען געמעגט הארגענען נאר א גוי טאר מען נישט הארגענען לאזטס אפ מיט ענקערע זאכן הערטס אויף מיט דעי שטותים איז אריין צום רעבן האט זיך דורכגערעדט, מ'איז ארויסגעקומען מיט אזא קלארקייט היינט איז דאס נישט דא. און וועגן דעם האב איך געזאגט, ווען דער רבי איז געשטארבן דארף מען אויפהערן קנאות. חוץ פון דעם האט דער רבי אסאך זאכן נישט געוואוסט וואס מען האט געטון ביהיינד היז בעק, כ'האב עס שוין אסאך מאל געזאגט. מען האט גענומען געלט פון די מדינה, מדינת ישראל האט געגעבן א פינף מיליאן דאלער לאון צו בויען די שטעטל אין קרית יואל, די מדינה האט געגעבן אסאך באסעס, ס'איז נישט די מדינה דירעקט אבער ס'איז די יו דזשעי או'ס, אלץ די לינקע צדקות האבן געגעבן די באסעס, זיי האבן אונז אויסגעהאלטן אונזערע פסח'ס. ווי סאטמאר האט געזאגט קמחא, קמחא דפיסחא פיסחא שמיסחא, דאס איז ליגנט, ס'איז געווען אלץ יו דזשעי או געלט, נישט יו דזשעי או, יו דזשעי עי, יונייטעד דזשואיש אפיעל, דאס איז אלץ געווען בלאף מיט ליגנט, און דער רבי האט עס נישט געקענט נאכגיין ווייל ס'איז געווען כיטרישע חברה וואס האבן דאס אלעס באהאלטן, סאו לאמיר דיר עפעס זאגן, לאמיר אלע בויען און בויען און בויען אידישקייט, צו דער אייבערשטער עט עס וועלן צו נישט, צו ער עט עס נישט קענען אננעמען ווייל ס'האט אין זיך נישט קיין ערליך געלט, די אלע זאכן זאל דער אייבערשטער פירן, דאס זאלן מיר אונז בכלל נישט פירן, ווען א איד נעמט און ער זעצט זיך אראפ פאר פסח און ער מאכט א חשבון, איך גיי יעצט קויפן מצות, איך גיי מקיים זיין אזויפיל מצוות, מצות עשה'ס דאורייתא'ס, מצות עשה'ס דרבנן, מצות סיפור יציאת מצרים, דער איד זאל זיך באמת אראפזעצן און נעמען אהער אן אינווענטארי, איז די קאר מיין צו נישט, ער האט עס גע'גנב'עט, עס איז געווען עפעס א פראגרעם אין א מעדיקעיד מיט א מעדיקעיר מיט א מעשה, ער האט עס גע'גנב'עט. דער טיש אויף וואס ער זיצט איז זיין? ניין, עס איז גע'גנב'ט אמאל מיט עפעס אן אינשורענס קאמפאני מיט א פראוד. בקיצור, די קיטל איז זיין? זיכער אז נישט. עס איז נאך געבארגט, מען דארף עס נאך באצאלן. מען האט עס ערשט באצאלט מיט אפהאנדלען און מיט אפ'גנב'ענען. איף יו טעיק א לוק עט יורסעלף, וויפיל ערליך געלט דו האסט און די אלע מצוות וואס דו טוסט, יול וויינד אפ עס א שאד יעדע ברכה, די ברכות זענען ברכות לבטלה און דו קענסט עס נישט מקיים זיין, האסט געקויפט די גרעיפ דזשוס וואס מען האט געגעבן צו צוטיילן פאר די אמעריקאנער פיפל, האסט עס געקויפט ביי א גראסערי וואס דער גראסערי האט עס בגניבה באצאלט אפאר טאלער אונטערן טיש און עס געקויפט פאר ביליג, סאו איף יו רילי געט אינוואלווד מיט ערליך געלט און מצוות, איך ווייס נישט איז דא איין איד וואס ער מעג טוהן מצוות, נאר וואס איז. און זאג מיר אזוי, רבונו של עולם, איך טריי די בעסט, כ'האב א גרויסע האוזהאלד, אסאך קינדער, אסאך אייניקלעך, איי טריי די בעסט טו מענעדזש, און וויפיל דו'סט אננעמען איז גוט, און וויפיל דו'סט נישט אננעמען איז דזשאסט טו בעד אן מי, דעטס איט, עסט וועלן נאר א האלבן סדר אננעמען, נעם אן א האלבן סדר, עסט וועלן אננעמען נאר יחץ, מגיד, רחצה, נעם אן וויפיל דו ווילסט, אונז זעמיר געווארן אפוטרופסים פון די וועלט, דער האט יא כשר געלט, דער האט נישט כשר געלט, דער. איז אהער, דער איז אהין. א איד האט אמאל געוואלט געבן געלט פאר די כשר'ע צוועק, איז ער געגאנגען פרעגן ר' שלמה זלמן אויערבאך אלס א רב, ער גנב'עט אביסל וועלפעיר מיט פוד סטעמפס, ער האט צוויי נעמען, זיין ווייב עקסטער, ער עקסטער. בקיצור, האט אים ר' שלמה זלמן געזאגט די מדינת ישראל'ס געלט איז ערליכערער און כשר'ער פון דעם, ווייל ס'איז א מדינה למעשה, זיי נעמען געלט פון די גאנצע וועלט אז זיי געבן א חינוך, און די גאנצע וועלט האלט זיי אויס. סאו דיין געלט איז ווייניגער ערליך ווי די מדינת ישראל'ס געלט, דו זאלסט נישט געבן דארט קיין געלט. זאלסט לאזן די מדינה זאל געבן. נאר וואס, קומען אזאלכע חברה, אזאלכע יצחק שטערנדלעך, זיי כאפן זיך ארויף אויף דעם, ווייל מען קען מאכן דא געלט, און פארטיג. איך וויל זאגן א מעסעדזש פאר סאטמאר, דער יצחק שטערן מוז ארויסגיין פון ענקערע מוסדות החינוך, ער איז נישט קיין בעל מחנך, און אז עטס האטס מורא אים ארויסצוטראגן, איך וועל אים ארויסטראגן. איך האב מיינע וועגן וויאזוי איך וועל דעם מענטש ארויסטראגן. ער וועט ארויסגיין פון חינוך, ער טאר צו קינדער, לעבן קינדער נישט זיין, ער רעדט מנוולות מיט קינדער, ס'איז דא בחורים וואס האבן מיך געלאזט הערן די טעיפס, ער איז א חזיר און א חיה און ער טאר אין קיין חינוך נישט זיין, ער איז געגאנגען ער האט צוזאם גענומען אלע קינדער אין קעמפ אז ווען מ'וועט אהיים קומען זאל יעדער קומען צו נחום ראזענבערג'ס הויז נישט יעצט, צען יאר צוריק, ער איז א מחנך? ער מעג זיין א מחנך? משה פרידמאן דער אפגעפליקטער מנהל, נישט עס איז נישט משה טעראריסט אבות המוסרים, דער אפגעפליקטער מנהל האט ער א שניר וואס האט געטעראריזירט קינדער, זי האט טעראריזירט זיין בעיביסיטער, מיר האט דערציילט איינער פון די שומרים, איך נעם צען טויזענט דיסקלעימערס ווייל יענער וויל נישט מען זאל אים ארויסגעבן זיין נאמען, ער האט געזאגט אז איין קינד איז אמאל אהיים געקומען מיט א פייגעלע בלוטיג. פֿײגעלע מײנט דער פּיפּיק, זײ רופֿן עס פֿײגעלע, איך רוף עס דער פּיפּיק. װאָס איז געװען? עס זעט אױס, מע האָט געטרײט אַרױפֿצוציִען די זיפּער און עס האָט זיך אַרײַנגעכאַפּט דער פּיפּיק. און אױב דאָס איז אמת, דאַרף מען זײ אײַנשפּאַרן. אָבער יעדער האָט דאָך מורא. און ער איז דער מנהל אױף אונדזערע קינדער. און ער האָט געװאָלט יעצט פֿאַר פּסח מאַכן, אַז די תּלמוד-תּורה זאָל ענדלעך אַרױסגעבן, מע טאָר נישט גײן צו די אַלע פּלעיס. און קהל-יטב-לב איז שױן הײַנט גענוג קלוג, זײ װײסן שױן, זענען געווארן נארמאלע מענטשן, מען דארף נאר נאך אפאר אלטע בילקע כאפערס וואס האבן געכאפט נאך ביים דברי יואל און ביים ברך משה בילקע, זיי וואס זאל מען נאך באזייטיגן, מיר האבן א נארמאלע ארגענעזעישן, מען נעמט אין די בוקס, טאמער דא פיקטשער פון א יונגל, קראסט מען אים אויס, מען קען דאך נישט געהעריג אויסקראסן, פרעגט יעדעס מיידל אויף וואס איז געווען דא אונטער דעם, וואט די העל אר יו פיפל דואינג, אר יו דינייאינג אז אין די גאס איז דא יונגלעך? אר יו דינייאינג אז ס'איז דא אין די מענער שול זכרים? אך סיקאוס! און ווען מען זעהט א טעלעוויזשען דעיס און יענץ שטרייכט מען אויס אקעי דעיס פארשטיי איך שטרייכסט אויס ווייל מען מוזט זאגן יענע אבער דארפסט נישט אויסשטרייכן דארפסט זאגן אז דעיס איז א טרייפענע כלי אבער אז ס'איז דא די מיידלעך זאלן ליינען אז ס'איז דא בויס דעיס דארף מען אויסשטרייכן סאו פון ווי ווערן זיי שוואנגער ווען זיי האבן חתונה זיי ווערן שוואנגער פון מיידלעך אה אפשר וועגן דעים האט זיך געמאכט דא אזא דזשענדער מאוומענט. עטס זענטס בהמות! ס'דארפטס ארייננעמען נארמאלע מחנכים, ערנסטע מענטשן וואס זענען געגאנגען אין קאלעדזש צען יאר אין חינוך און זיי דארפן פארשטיין די סייקאלאדזשיקל פוינט אוו א טשיילד און וואס מ'דארף טון און וואס מ'דארף נישט טון און אז ער איז נישט קלאר אין די שיטה דארף מען זאגן אונז לערן מיר יעצט נישט די שיטה אונז לערן מיר יעצט וויאזוי מ'ברענגט אויף קינדער, האט גארנישט מיט די שיטה. יעצט דער מאדערענער וואס האט זיינע פוינטס און ער האט זיינע גיידליינס האט הצלחה, אונז האבן מיר נישט קיין הצלחה ווייל די מינוט ווען א בית רחל מיידל ווערט א כלה די ערשטע זאך בלאש מעיקאפ זי ווייסט אפילו נישט ווי מען קויפט עס זי מיינט מען נעמט שיך פאליש און מען לייגט עס ארויף. סארא בהמות! עטס לערנטס נישט אויס די מיידלעך, טריי טו טיטש דעם די פעקטס אוו לייף, זאכן וואס איז נוגע אין יער טווענטי ניינטין, נישט אין סיקסטין עיטי אין זענטע און אין פישפיק לאדאן. פליז! די מיידלעך אר אפ טו דעיט, זיי ווייסן וואס דאס הייסט סעקס, זיי האבן א יצר הרע, זיי שפילן זיך צווישן זיך, און וויפיל נישט צווישן זיך קומען נאך די טיטשערס און זיי העלפן זיי צו, העלפט פון די טיטשערס זענען אוט לעסביענס. פוי, איז למעשה ווי העוו טו סטארט מאווינג אלאנג אין חנוך לנער על פי דרכו דרכו, עניוועי, סקומט יעצט זייער א הייסער זומער, א לאנגער זומער, וויפיל קרבנות דאס גייט ברענגען סיי ביי די יונגלעך סיי ביי די מיידלעך. כ'האב געטראפן דעם יום טוב א יונגערמאן, כ'וויל נישט זאגן ווי ווער וואס, זאגט ער מיר זאלסט וויסן איך בין א וויקטעם פון חזירים אין חדר, פון גרויסע חזירים, זיי האבן נישט נאר געבוליט נאר זיי האבן סעקשועלי אביוזד, זאגט ער סיי מיך סיי מיין ברודער, מיין ברודער האט א שטוב פון א. כ'האב געזאגט וויפיל קינדער? כ'וויל נישט זאגן. און אין די ענד איז ער דעפרעסט און ער וויל זיך יעדן טאג נעמען דאס לעבן און ער טענה'ט ווייל מ'האט אים געטאטשט אין חדר. זאגט ער און מיך האט מען אויך געטאטשט זאגט ער. נאר א דאנק צו אייך איז דא היינט צו וועם צו רעדן. כ'האב אנגעהויבן צו גיין צו סייקייעטרי אן טיים. די אלע זאכן דארף מען טון. מ'דארף אריינברענגען סייקייעטרי סייקאלאדזשיסט ס'זאל זיין ווי ער זאל זיך קענען אויסרעדן און נישט נעמען אזעלכע משה עפשטיינדלעך מיט אזעלכע אנדערע שקצים'לעך און זיי אים אויספרעגן אינפארמעישן און נאכדעם זיך לויפן צו יענעם און כאפן א דאלער. דארף נעמען לייסענסד חברה, מענטשן וואס האבן מורא פאר זייער לייסענס, און לאמיר אנהייבן צו האבן א נארמאלע קאמיוניטי, פארשטייסט? מען דארף זארגן ס'וועט זיין זומער, מען דארף זארגן ס'וועט זיין סליפ עוועי קעמפס, ניינטי פערסענט פונעם היימישן עולם גייט סליפ עוועי קעמפס, דאס איז די בעסטע צייט די חזירים זאלן זיך שארפן דעם פיפיק און אריינשטופן אין די מחילה, ס'איז ביינאכט. רבי אידל'ס משפחה, וואלנער, ביינאכט אין וועלדלעך אויסטון קינדער, היינט הער איך, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אז מען האט אים שוין ארויסגעווארפן פון דארטן, אבער אויב ארויסווארפן קענסטו אלע רבי אידל'ס קינדער ארויסווארפן, אלע, פון עי טו זי, מענדי, וויגי, שמיגי, פיגי, רעדן צו די מיידלעך, רופן זיי ביים טאטנ'ס נאמען, ס'איז א דזשאוק, ווייס איך וואס, דעטס דעטס נאט וואט חינוך איז אלל אבאוט, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט איך האב געטראפן איינעם וואס ער טראגט פוד. פאר קעמפס האב איך אים געווארנט, זאלסט וויסן, זאלסט שטארק וואטשן, געדענקסט וואס איז געשען אין באבעווער קעמפ מיט גאלדען טעיסט? זאגט ער ער וואטשט זייער, ער זאגט פאר באבוב עטס ווילטס האבן איך טראסט ענק נישט ווייל עטס האטס אויסגעמעקט קעמערעס, עטס ווילטס האבן ענקער סחורה איך טראג עס אריין ביז אריין אבער נאר בייטאג, בעוד היום גדול פארטאגס גיי איך נישט, למעשה. די אלע קהילות האבן זיך אנגעהויבן אויסצולערנען דעט נאובאדי טראסטס דעם, און זיי האבן געכאפט א פליק מיט דעם. יעצט אויב מען רעדט שוין פון עסן וויל איך רעדן צוויי זאכן, נאמבער וואן וויל איך רעדן אז טאמער דער אייבערשטער וועט אונז אומברענגען אזוי ווי ער האט אונז אומגעברענגט ביי די צווייטע וועלט מלחמה, וועלן מיר נישט זיין ברוגז אויף, ניין, מיר קיינמאל נישט געווען ברוגז, אבער אונז מיר פארשטיין פארוואס, דער עולם מוז אנהייבן צו פארשטיין, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן יום טוב, שבתות און ימים טובים. פארוואס? דאס איז אזא יוניטי טאג וואס מען דארף זיך צאם נעמען כלל ישראל, מען דארף צאם נעמען די קינדער, די אייניקלעך, פארט מען ארום אין אלע פיר עקן פון די וועלט, איך הער זאגן אז אין ארלענדא איז געווען א שארטעדזש פון קאושער פוד, אלעס איז אויספארקויפט, אויף דעם האט אונז דער אייבערשטער געגעבן א טאג אף, צו אפפארן אויף ארלענדא און דארטן אנזינדיגן, דאס איז געווען די איידיע הייסט, און נאכדעם אז דער אייבערשטער וועט קומען און ער וועט זאגן וויאזוי זאגט דארטן די נביא, מועדיכם שנאה נפשי, דער אייבערשטער עקלט זיך פון אונזער ימים טובים, מיר זאגן פארוואס רבונו של עולם פארוואס, איך האב דאך געצאלט פאר א גויטע זאל אויסקלינען די הויז, איך האב געמאכט ספרינג קלינינג, נאכדעם וויל איך זאגן נאך א זאך, אין די אלע האטעלן איז דא טרייפות די גאנצע צייט. ס'איז דא א קליפ ווי עפעס א פרוי האט ערגעץ אין מעקסיקא צו ווי געגעסן דעם סדר מיט אלעם, שפעטער זענען זיי געוואויר געווארן אז ס'איז קטניות און זיי זענען ספרדים, ספרדים מעגן עסן קטניות, אבער זעט אויס זיי זענען פון די מחמירים, גיין פרעסן אין א האטעלע צו גיין, נאר קטניות האט זי א פראבלעם דערמיט, כאטשיג איז זי א ספרדי און זי מעג, קיצור זי האט אנגעהויבן צו ווארפן שי בלו ע פיט, זי האט אנגעהויבן צו ווארפן די דישעס, ס'איז געווען א שרעק און א גרויל וואס דארטן איז פארגעגאנגען, פארשטייסט? ס'איז געפערליך. קיצור, איינער האט מיר געזאגט ווער זי איז האב איך איר געשיקט א מעסעדזש. די פראבלעם איז קטניות ס'איז געווען ווייל ס'איז טרייפעס אויך. די פלייש די בקר וואס מ'האט געשניטן דערפון שטיקער דאס איז געווען טרייפע. העלפט קויפט מען א טרייפע אינעם סטאר. מיינסט א פינקל איז נאר געווען און ער איז שוין נישט דא? ס'איז איבעראל דא א פינקל. בקיצור, דאס איז וואס דער עולם וויל נישט פארשטיין. מ'בעט ענק. איך איך בין אויך איך בין זייער אין פאר טורס. ווען איך האב געלערנט אין וויזשניץ ישיבה פלעגט מען מיך רופן די שר התיירות. ווען א בחור האט געוואלט וויסן ווי מען פארט אויף א פלאץ האט ער מיך געפרעגט, ר' ישראל נגארה, נג'ארה, וואס האט געמאכט דעם קה רבון עלם ועלמיא, ער ליגט דארטן ביי די אראבער, מען קען היינט נישט צוקומען, ער ליגט אין עזה, איך בין געווען ביי זיין ציון, איך האב געשלעפט בחורים דארטן, פלעג שלעפן בחורים אויף מאראקא צו גרויסע צדיקים, עניוועי, איך האב ליב צו פארן, איך, זיי פלעגן אויף מיר זאגן אז איך אוהב התרפא. כאאט, כ'געדענק נאך ביז היינט וויאזוי זיי פלעגן עס זאגן, כ'האב ליב ארומצופארן, אבער נישט יום טוב, און נישט ווען ס'קומט שבת. מען זאגט מיט דעם אל על, זיי האבן אנגעטון צרות, און זיי האבן געוואוסט מ'וועט אנקומען שבת, פארוואס ביסטו געגאנגען אויפן פליגער בכלל? מענטשן לאזן זיך ארויס, און שטייט אין שולחן ערוך אז אפילו מצור לצידון מעג מען טאמער מ'קען אנקומען, אבער דו ווייסט אז מיט די פליגערס איז אן אנדערע זאך. זיי קענען טאקע אנקומען אבער מאכט זיך די מינדעסטע דילעי זענען זיי דילעיד אויף שעות. סא דו מיינסט דו מעגסט טאקע טוהן וואס דו ווילסט? די אלע אידן זענען מחויב אויף חילול שבת נישט אל על, קיינעם נישט געטארט ארויפגיין דערויף די לעצטע מינוט. און די עסן אין די אלע האטעלן ס'איז פיל מיט טרייפות, ס'איז פיל מיט נבילות, ס'איז פיל מיט די גוים זענען דארט ס'איז בישול עכום מיט שמישול עכום ס'איז גארנישט. יענקל מילער האט געזאגט א גוט ווארט אויף דריי זאכן ער איז נישט מדקדק ווען ער איז אונטערוועגנס. אויף חלב עכום, אויף פת עכום, און אויף בת עכום. עס איז די דריי זאכן וואס מען איז נישט מדקדק אונטערוועגנס. ס'איז לצים וואס איר זענט. עניוועי, סאו, יעדער איז געפארן, מען האט זיך ענדזשויט. זאגט זאגט דער אייבערשטער, וזרקתי פרש חגיכם על פניכם, דער אייבערשטער זאגט, דער וואס דו לאזט ארויס די גדולים וואס דו קאקסט ארויס פון דיר, אייבערשטער זאגט דאס דיר ווארפן אין פנים אריין, איך חיה וואס דו ביסט, וואסערע מין ארומפארן איז דאס, וואסערע מין קוקן וואו מען טאר נישט און גיין וואו מען טאר נישט, וואס אינדערהיים קענסטו שוין נישט זיין די אכט טאג, ביסט שוין משוגע אינגאנצן. עניוועי, איך קען נאר רעדן, נאכדעם וואס ס'וועט קומען די, דער אייבערשטער וועט ענדיגן מיט זיין מערכה, ווען ס'וועט קומען די גאוה דערלייט יעדער וועט שרייען וואו דער רבונו של עולם רבונו של עולם דער רבונו של עולם איז געווען אין פלארידע ער איז מיט דיר מיטגעפארן האסט אים דארט איבערגעלאזט ער איז געבליבן דארט. משוגענע חברה, אזוי צו צעלאזן צו זיין, פארט אויף דעם לאנד און יענעם לאנד און יענעם, איינער האט מיך אפגעקאלט פון פונטא קאנא ערב יום טוב אז ער האט פארגעסן מיטצוברענגען מצות, ער האט געמיינט מען קען דא קויפן, זאגט ער זונות האט ער שוין געהאט עטליכענע. אבער וואס עט זיין וועגן מצות? זאג איך אים הער אויס, שטאטס א מצה בייס אריין אין אזוינע, כ'מיין אז דו האלטסט ביי גארנישט האלטסטו דיך ביי גארנישט. עניוועי, כ'וויל נאכאמאל זאגן פאר די עלטערן וואס האבן קינדער וואס זיי קענען זיי נאך קאנטראלירן, און כ'וויל זאגן פאר די מלמדים מיט די מחנכים איר זאלטס מסביר זיין ווי הארב דאס איז ארומצופארן וויפיל חילול שבת און יום טוב ס'קומט אויס, און מען טאר דאס נישט צולאזן, און איינער קומט איך בין געווען דא, איך בין געווען דארט אין ספעין, ספעין ביסטו געווען? די דרעטליגע די מען האט דיך דאך ארויסגעווארפן פון דארט, מען האט דאך געמאכט א שבועה אז מען וועט נישט צוריק פארן מער קיינמאל אויף די אלע פלעצער, עניוועי קינדערלעך טוטס וואס עטס ווילטס, אין סוף עט קומען א חשבון און מען עט עס אלעס מוזן באצאלן, אזוי ווי די קרעדיט קארד קומט אריין יעצט אזוי גייט אריין קומען די אלע חשבונות, עניוועי. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז די אלע עסנס, עטס געדענקטס, אונז אריין אין גראסערי פארקויפט ער אין חמץ, איז געט ער א דעק צו מיט אזא ווייסע וואטעווער איט איז, און דאס איז פארקויפט פארן גוי, מען קען פון דארט נישט ארויס נעמען, און אין פרידזשידער אויכעט, א האלבע פרידזשידער איז צוגעדעקט. איז איינעם אמאל בייגעפאלן אז דאס איז שוין אלט א וואך זיכער, ווייל ביז פסח איז עס דאך שוין אלט א וואך, און יעצט אז ס'איז געווען גאנץ פסח איז דורך איז עס אלט שוין צוויי וואכן,

יא, און שטעל דיר פאר, בהשגחת הרב לאנדאו, דער רב לעבט שוין נישט פון פאר פורים און מ'האט יעצט געבאקן נאך פסח מיט זיין הכשר. שרייבט איינער ס'איז נאר די באקסעס, זאג איך אים ניין ניין ניין, אויב ס'איז נאר די באקסעס איז דער הכשר קיינמאל גארנישט ווערד געווען, ווייל א באקס פרינט דאך דער באלעבאס. ס'איז א דזשאוק וואס ס'גייט פאר, רבותי, איך וויל ענק זאגן. דער יצחק שטערן איז אריין געגאנגען א דזשוק אין קאפ די שיטה פונעם רעבן ווייל ער מאכט געלט אויף דעם, און אונז דארף אריין גיין א נייע זאך איצעלע פימפ זאל שוין פייגערן דארטן ווי ער איז דער שייגעץ טמא וואס האט געגעבן נבילות טריפות מעוות געווען אלע דין תורות ארויס געגעבן בריפן אויף מקווס פסילות אז זענען כשר וכבר אמרו רבנן נחום ראזנבערג קען נישט קיין מקווה רבותי אונז דארף מען פארעכטן אונזער הכשר די וועי איטס גאוינג נאו איז באמת נישט קיין חילוק צו דו פארק ענד העם צו דו עסט מיל מארט צו אהרן'ס הייליגע שחיטה אין מאנראו ס'איז די זעלבע נבילות טריפות ס'איז נישט געזאלצן געהעריג ס'איז נישט געשחטן געהעריג נוח געף מיט דער וואס ער איז מחליט ווען א טשיקן פארט דורך לעבעדיגערהייט צו מ'מעג אפשטעלן דעם פייפ ליין צו נישט אבער וואס א נאנסענס איז דאס נאר וואס דאס האט אהרן געוואלט קודם האט ער געוואלט האבן פאוער. איינמאל אז ער האט פאוער קען ער אריין קומען לכתחילה נישט מיט א ווייסע בעקיטשע צום דאווענען, ער קען קומען אן א אונטערהויזן צו דאווענען, מיט די ערוה זאל אים שטיין אינדרויסן, און ער קען קוקן אויף אלע פרויען און ס'וועט אים קיינער גארנישט זאגן. און אזוי איז זיין פלייש אויך כשר, ס'איז אלעס נבילות און טריפות, אויב אונז מאכן מיר נישט קיין טשענדזש, קיין דרעסטיק טשענדזש צו די אלע זאכן, רבותי אונז זעמער פארן גוט גוט גוט אין דר'ערד, איז טייטש אזוי, אונזערע קינדער האבן שוין נישט קיין כשר'ס, אונזערע אייניקלעך, מ'עט שוין בוודאי בוודאי נישט האבן קיין כשר'ס. בלומ'ס קענדי'ס וועט נאך זיין כשר, יא ווייל ס'איז נישט שייך וואס ס'זאל זיין נישט כשר דארט. רבותי, לאמיר זיך צוזאם נעמען און זאגן אינאף איז אינאף, אונז האמיר געהאט גענוג געליטן פון די רבנים פון זייערע שייגעץ שטיק, אונז ווילן מיר מער נישט ליידן פון זיי, אונז האמיר זיי אין דר'ערד. זיי דארפן האבן א מעכטיגע ארגאניזעישן, מענטשן וואס זיי קענען קעמיסטרי, מענטשן וואס זיי פארשטייען צו שחיטה, מענטשן וואס זיי פארשטייען צו ניקור. א רב האט מיר געזאגט ער איז מסכים זיך שוין צוצושטעלן צו מיר, זאג איך אים, שטעל דיך נישט צו צו מיר, דו גיי אין דר'ערד, דו ביסט א רב, דו געסט א הכשר אויף פלייש, שטעל דיך צו אז די פלייש זאל זיין כשר, קום נישט אויף מיין טעריטארי, מיין טעריטארי פיר איך ברוך השם זייער גוט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף, און איך האף עס צו פירן ווייטער. שטייסט? יעדער וויל זיך שוין צושטעלן, ער וויל זיין טרייפות אפוואשן. נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן, איך האב גענומען פון מאנטריאל אלע יארן מצות, ס'איז געווען די בעסטע מצות וואס איז דא, היי יאר איז עס געווען א טאטעל דיזעסטער, ס'איז געווען פארוויאנענד, מ'האט עס נישט געקענט אין מויל נעמען, האב איך געמיינט אז אפשר ווייל איך האב אנגעזאגט ס'זאל זיין נאך פורים האט מען מיר נישט געגעבן, נאר מ'האט געגעבן אלטע, זאגט מיר א איד וואס ער איז געווען דא פון מאנטריאל, ער האט מיר געוויזן זיינע מצות, ער האט עס מיטגעברענגט פון מאנטריאל, ס'איז געווען פארוויאנענד. אדער ווייל ס'איז געווען אן איבעריאר, איך ווייס נישט פארוואס, ס'איז געווען א דיזעסטער, כ'האב געהאלטן מ'קען נישט מאכן אפילו א ברכה דערויף על אכילת מצה, פארברענטע כפולות מיט אלעם, בין איך ארויסגעגאנגען און כ'האב געקויפט פון אן אנדערע מצה בעקערי, מאנסי מצה בעקערי, כ'ווייס נישט ווער דאס איז, די זעלבע חורבן, די ווייץ איז נישט געווען פריש, ס'האט געשטינקען, די מצה, ס'האט געהאט א נאכטעם מיט א גערוך מיט אלעם, און איך וויל זאגן נאך א זאך. כ'האב געקויפט א באקס מצות, ווייל כ'האב דאך שוין געקויפט די מאנטריאלער מצות, כ'האב נישט געברויכט מער ווי א באקס, געקויפט א באקס מצות, ניינציג פראצענט איז געווען גארביטש, דאס געמוזט ארויסברעכן די כפולות, נישט געווען קיין לחם משנה'ס, נישט געווען גארנישט, איך האלט אז דאס א קעט אין די סעק, וויאזוי מען קויפט מצות און רוקט ער אריין נאך א צובראכן שטיקל, נאך א צובראכן שטיקל, איך האלט דאס טאר נישט זיין, איך האלט מען דארף אריינברענגען די גאווערמענט זאל מאכן דא א ספעשל אינספעקשן, איך האלט אז מען טאר דאס נישט צולאזן. עס איז גניבה גזילה אויפן העכסטן אופן, קודם גנב'עט מען, מען זאגט ס'איז די מין און ס'איז נישט, מען גיסט אריין אביסל קלייבן אויכעט און נאך נאך אהער און אהין, ס'איז א דזשאוק, אלעס וואס מען געט פארן עולם צו עסן איז א דזשאוק, און נישט נאר וואס מען געט צו עסן, נאר מען געט צו א מיידל אז זאל מען קענען חתונה האבן איז עס שוין אויך א דזשאוק, ס'איז שוין א בעולת בעל, זי איז שוין ארומגעלאפן, וויאזוי יענער געזאגט.

קינדער, און עס איז במשך די צייט וועל איך זיי דיר אלע אהיים ברענגען, פארשטייסט? יעדער געט ארויס דעם פנים א טאג נאך די חתונה, עניוועי. ס'איז אלץ די זעלבע מיט די הכשרים, ס'איז די זעלבע מיט די אלע גניבה גזילות, און אלע מצה בעיקעריס זענען די זעלבע דרעק, איך זעה וואס ביי דעם איז נישט גוט איז ביי יענעם נישט גוט, דערס סאמטינג אבאוט איט, אדער די ווייץ איז נישט גוט געווען, אדער ווייל ס'איז אן איבעריאר, ס'האט געדוירט לענגער, איך ווייס, איך קען מיך נישט אויס, איך קען נישט די מצה אינדעסטרי, איך קען נאר איין זאך זאגן אז ס'איז געווען א דיזעסטער, איך וועל מער קיינמאל בלי נדר נישט קויפן די קענעדישע מצות, אזוי אויסצושפילן די גאנצע זאך איז געווען גארביטש, כ'האב געמוזט, נאך פאר יום טוב, כ'האב געמוזט צוקויפן נאך מצות ערגעץ אנדערש, עניוועי. שפילטס ענק ווייטער קינדערלעך. אבער ווער דארף דאס אלעס פארעכטן? עטס מיינטס אז דאס דארפן פארעכטן רבנים? אה! רבנים זאלן גיין אין דר'ערד, רבנים זענען א מאפיא, פאר די מאפיא געט מען לא יחרץ געלט, אבער אז דו ווילסט האבן כשרות דארף מען אונז אליינס דאס צוטוהן. פרעגט מיך איינער, איך האלט אז דו ביסט זייער גערעכט, איך רעד דאך שוין פון דעם א לאנגע צייט, זאגט ער, איך בין מסכים דיר צוצושטיין, דיר צו העלפן, סאו כ'לאמיך דיר עפעס זאגן, אויב איך גיי אנהייבן צו מאכן א הכשר ארגענעזעישאן איז מיר נישט אינטערסאנט בלומ'ס פאטעיטא טשיפס, מיר איז אינטערעסאנט איין זאך, אנגעהויבן ביי פלייש, פלייש מוז מען עסן און מען וועט עסן צו ס'איז כשר צו ס'איז נישט כשר, קענסט דאך אריינרוקן אין פלייש, ניין? מילמארט וועט גראד שיקן מיט גאנס אזוי ווי מען האט נאכגעשאסן פארן דעברעצינער רב, אהרן טייטל ווייל מען האט ארויסווארפן דעם שוחט ווייל ער האט אפגעשטעלט דעם ליין ווייל ס'איז געפארן א לעבעדיג קינדל, סאו וואס האסטו פון דעם? ס'איז די גרעסטע מאפיא, אהרן טייטלבוים מיט אלע רבנים, און ווילאנג מ'זעצט זיך נישט אראפ און מ'מאכט כשר פלייש, האב איך גארנישט אז ס'זאל זיין כשר'ע פאטעיטא טשיפס, פאטעיטא טשיפס מוז מען נישט עסן, פלייש וועט מען עסן, זאגט יענער אוי דאס איז טאקע א פראבלעם, ער האט געוואלט אנהייבן מיט פאטעיטא טשיפס, זאל מען נישט געבן צו עסן פאטעיטא טשיפס, יעדע מאמע מאכן פרענטש פרייס אינדערהיים, עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'קומען אריין די נאכווייען, די עפטער מעטס, פון די אלע פיינע סדרים ווארלד ווייד, איינער זאגט אז ס'געווען אזא הונגער אז מ'האט געמעגט עסן אום יום כיפור וואס מ'האט געגעבן צו עסן, ער האט געוויינט, ער זאגט פארן באלעבאס, געטס נאך עפעס, איך בין דאך הונגעריג, דאס איז וואס מ'געט ענד דעטס איט. אויף דעם האט ער באצאלט אפאר טויזנט, כ'מיין ער האט געצאלט זעקס אהאלב טויזנט דאלער פאר אים און זיין ווייב, פלאס די עירפעיר. נאכדעם איז געקומען א צווייטער האט געזאגט אז אין ארלענדא האט עפעס איינער נישט באצאלט פארן קעיטערער, דער קעיטערער איז געקומען גראד מיט א מארשאל און האט אים צוגעשפארט, עס זענען געבליבן הונדערטער מענטשן אן א עסן, און וואס טוסטו יעצט? ס'איז פסח! דאס איז וואס איך טריי אויסצולערנען דעם עולם, אין קעיס חס ושלום אן עמורדזשענסי אר עניטינג ביסטו פארלוירן, נאר ס'וועט נעמען צייט ביז דער עולם וועט זיך אויסלערנען, דזשאסט ביקאוז יו העוו א פיו דאלערס ענד יו העוו א פיו דעיס אףף דאזענט מין יו העוו טו יוז איט אן פסח טו גאו אראונד. קענסט ווארטן אויף זומער. איינער האט מיך אנגעקאלט אז ער איז אין פונטא קאנא שוין דריי מאל געזינדיגט מיט א שיקסע אבער ער האט נאכנישט קיין מצות ערב פסח ווייל ס'איז נישט קיין אידישע שטאט. סא דו ווילסט גיין זינדיגן אין פונטא קאנא, גיי זינדיג געזונטערהייט אינמיטן יאר אבער נישט פסח אזוי האסטו דאך נישט קיין מצות אויך נישט. נישט וואס איך זאג חלילה אז מ'מעג גיין זינדיגן נאר איך זאג נאר. דארף זיין בוחר הרע במיעוטו, און דאס איז וואס אונז האמער נישט, אונז זעמער צודרייט משוגע אויף טויזענט, עניוועי קומט אריין די נאכווייען אז ס'איז געווען צרות איבעראל. א רב קאלט מיך אן ער זאגט איר ווייסט נישט וואסער א גוטן דזשאב איר האט געמאכט נישט נאר וועגן די טשיילד מאלעסטעישן, ער זאגט די רבנים האבן זיך יעצט אויסגעלערנט אז זיי זענען נישט קיין בעלי בתים אויף כלל ישראל, זיי פילן עס יעצט, א יעדע מיטינג קומט זיך צאם און וואס וועט זיין און וויאזוי באקומט מען צוריק די פאוער, זאגט יעדער איינער די פאוער איז פארגאנגען, דעטס איט. און די זעלבע איז מיט די אלע פראטעסטס קעגן ציונים, איך וויל וויסן איין זאך, ציונים מאכן א חורבן אין ארץ ישראל? יעצט האמער דא א חורבן וואס יעדע ראש ישיבה האט אנגעמאכט, נאכדעם וואס ער האט געפעצלט מיט א בחור מיט א יונגל האט ער מיט אים געטון כל דבר אסור, איז ער נאך געגאנגען און האט אים ארויסגעווארפן פון ישיבה, סאו אונזער פראבלעם איז ארץ ישראל? אונזער פראבלעם איז אז אונז האמער דא נישט א בחור ווי ער זאל גיין אין א נארמאלע ישיבה, מען ווארפט זיי ארויס, ניין ס'עט שוין נישט זיין מער די הפקר וועלט, דער עולם האט שוין אנגעהויבן זיך צו כאפן, א איד א גביר וואס געט אסאך געלט פאר תלמוד תורה'ס האט מיר געזאגט הי קלאוזד דאון, ביז ס'איז נישט דא קיין געהעריגע סיסטעם וויל ער נישט געבן קיין געלט פאר קיין ישיבות און תלמוד תורה'ס. יעצט כ'וואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, טאטעס האבן מיך אפגעקאלט אז זיי האבן באמערקט אז זיי האבן קינדער וואס זיי האבן שוין געהאט גערלפרענדס, ס'איז היינט זייער קאמאן, מען האט א גוירלפרענד, ס'איז שוין דא וואס האבן טעטוס, היימישע קינדער, רבותי אז עטס האטס נישט געגעבן קיין חינוך און זענט געווען ביזי מיט בולשיט ציונים, קוק וויאזוי אונז זעען מיר אויס, א טאטע וויינט צו מיר א חסידישער איד קינד איז אהיים געקומען מיט א טעטו, ס'איז געקומען אויף אזא פלאץ ווי ער קען עס באהאלטן אונטערן ערבל אזוי אז ס'זאל נאכנישט ארויסגיין אין די גאס. א צווייטער זאגט אז עס שלעפט זיך ארום זיין זון מיט א שיין מיידל, זאג איך מאך חתונה, זאגט ער זיי האלטן נישט ביי חתונה, זיי האלטן זיך ביים ארומשלעפן, ווייל מען האט חתונה הייבט מען צו ווערן שוואנגער, מען דארף האבן א צער ארויסצוגיין אויפצוזיין גאנצע נעכט, און געבן באטלס פאר די בעיבי, מען דארף האבן א באדזשעט, מען דארף האבן א דירה, זיי האלטן נישט ביי דעם, עס האט איינער אמאל מסביר געווען אז דו דארפסט האבן א גלעזל מילך, צו א האלב גלעזל פאר די קאווע גייסטו נישט קויפן א קי, גייסט קויפן א מילך אין די גראסערי. ער דארף האבן א שטופ מיט א מיידל זיך אביסל אויסטשוכען אין איר, ער דארף זי נישט וועגן דעם קויפן. נישט אז איך זאג אז חלילה דאס איז דער וועג, אבער ליידער איז געקומען צו אזא פוינט ווייל, פארשטייסט, די קאסט אוו ליווינג איז זייער הויעך, קינדער זענען גוט אנגעגעסן מיט אלע מינע סוויטס, מיט פיש און מיט פלייש און מיט אלעם, די זוימען וואקסט, ס'שפראצט ביי יונגל און ס'שפראצט ביי מיידל, און, ליסען, מה יעשה הבן שלא יחטא? און זיי האלטן נישט ביי חתונה, זיי האלטן ענדערש ביים גיין זוכן א פאך צו אנדערע זאכן, סאו ווי איז אונזער חינוך? פארוואס האט מען נישט געלערנט די קינדער גאנץ הלכות נידה? ס'דא וואס רעדן זיך איין הלכות נידה נאר געזאגט פארן מאן, איך רעד דאך יעצט מיט מענטשן, זיי זאגן איר ווייסט נישט ווי גוט איר האט געטון אז איר האט מעורר געווען וועגן די משפחות קומען זיך צוזאם מיט די גאנצע זאך, יו דאנט נאו האו גוד יו דיד, מענטשן האבן געהאלטן אז דאס האט נאר צוטון מיט משפחה, מיט א מאן און א פרוי. משפחה האט דאך נישט צו טון מיט הלכות נידה, איז דאך נישט זיין פרוי. איז דא דא איינער ער איז א משגיח ער הייסט משה, משה ניימאן הייסט ער, ביזי מ'זאל קומען צום טיש, צום טיש, צום רעבינ'ס טיש, צו וועם? צו סרול האגער'ס טיש? ער שפילט זיך הינטן מיט חזקל אביגדור'ן אונטערן טיש שפילט ער זיך מיט חזקל אביגדור'ס פיפיק? גיין צום טיש! אריינגעלייגט באלאני אין די בחורים, און די בחורים האבן באמערקט אז ס'איז באלאני. יעצט שלאגט מען זיך צו מען זאל גיין צו ישראל האגער'ס טיש, צו צו מען גיין צום ברודער דארטן דעם פון גיבערס, דעם צופידלטן. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'איז נישט דא קיין חינוך, ס'איז נישט דא קיין יראת שמים, ס'איז נישט דא קיין בילד אפ, מען לערנט דעם בחור יראת שמים, און מען לערנט אים מען טאר נישט אנרירן א פרעמד מיידל, די אלע זאכן, ס'איז נישט דא, פארוואס זאל מען עס לערנען? איינער בעט דיך דען? ישראל האגער מיט די אלע מנהלים האבן געקענט באשטיין מען זאל עס נישט לערנען, אזוי איז אלעס וואס זיי האבן געטון איז געווען מותר לכתחילה, ס'א ביג שעים אויף וואטס גאוינג אן. רבותי איך זאג ענק אויב אונז נעמען זיך נישט צוזאם וועלן מיר זייער ביטערליך פארן חס ושלום. ס'שטייט אז חודש אייר מוז מען מסוגל צו רפואה, אייר, אני השם רופאיך, כ'האב געוואלט זאגן יעדער שפילט זיך ארום מיט מעדיקל זאכן, מ'נעמט יא שאטס נישט שאטס, מ'מאכט זיך משוגע, ס'דא יעצט הער איך א פרוי אין קרית יואל, זי האט באקומען אביסל פעינס, זי איז נישט געגאנגען עס אויס טשעקן, זי האט געהאט בלאט קלאטס, און זי איז שוין נישט דא, א יונגע פרוי, איך פארשטיי באמת נישט, אונז זעמער טאקע אזוי משוגע, מען האט פוד סטעמפס, מען האט מעדיקעיד, מען האט וועלפעיר, די גאווערמענט צאלט אלעס, און מען וויל נישט גיין זיך אויס טשעקן, די איינציגע זאך וואס איך טראכט איז וואס שטייט לב יודע מרת נפשו, אויב א דאקטער זאגט אנדערש ווי דער פעישענט פאלגט מען דעם פעישענט, ווייל דער פעישענט ווייסט זיין פראבלעם. קען זיין זי האט מורא ווייל זי האט מורא די דאקטער וועט עפעס זאגן אבער דעטס ראנג ביקאוז סאמטיימס קען מען עס פארעכטן אויב מען כאפט עס באצייטנס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך איך הער אז דעי מיטוואך גייען די זאלוינים ארויס נאך געלט און איך זאג האסטו געלט האסטו דאך האסטו נישט געלט שפאר צו הער אויף מאכן דיך משוגע מיט דעם שטערן. שטערן וועט דיר זאגן ווען מען זאל מאכן פראטעסטס, מענטשן קאלן מיך אפ, איך האב געזאגט אויף איינע פון די וואטסעפס אז מען מאכט שוין גארנישט, זאגט מיר איינער ביסט משוגע זיי האבן זיך גערעכנט צו מאכן פופצן מיליאן און זיי האבן געמאכט נאר זיבן מיליאן, ווייס נאך נישט צו זיבן מיליאן פעניס צו זיבן מיליאן ניקלס, זיי האבן נישט געמאכט דאס וואס זיי האבן געוואלט מאכן, איך ווייס זיי זענען שולדיג שווערע הונדערטע טויזענטער אויף צו דינגען דעם זאל, סאו לאמיר זיך האלטן אין די ראמען. און לאמיר נישט משוגע מאכן דעם עולם, און לאמיר נעמען די פינף מיליאן צו זיבן צו צען צו וויפיל ס'איז צוזאמגעקומען, און מ'זאל עס געבן פאר אונזערע מוסדות, אונז האמיר גארנישט אז יענער וועט יא גיין צו די בחירות צו ער וועט נישט גיין, ביי אונז איז דאס נישט מעלה און מוריד, דער רבי האט נישט געזאגט אונז זעמיר מחיוב אויסצוהאלטן מענטשן וואס זיי גייען נישט צו די בחירות ווייל ס'איז אזא גרויסע מצוה, ער האט עס אונז קיינמאל נישט געלערנט, נאר דאס איז דאך די צרה, יעדער לערנט וויאזוי ער וויל און ער טוט וואס ער וויל און מ'הרג'עט אוועק מענטשן. מ'זאל נישט לאזן בחורים גיין נאך געלט ווייל סוף גייט עס גיין אריין אין די טאשן צו דראגס, מ'זאל זייער אכט געבן אויף דעם, און כ'האב עס שוין געזאגט און כ'על עס זאגן נאכאמאל, מ'דארף לערנען הלכות נידה מיט די בחורים און מיט די מיידלעך, ווייל ס'איז ממש א שרעק, ס'איז א חרבן וואס ס'גייט פאר, כ'באקום יעצט נאך קאלס און נאך קאלס, דאס וואס איר האט געזאגט ערב יום טוב און איר זענט אזוי גערעכט, הע, די נידה, ווען איך וואלט נישט געווען גערעכט האב איך נישט געהאט, לייג איך אראפ, ליידער ליידער זעה איך וואס ס'טוט. און די עלטערן זענען אינטערעסירט מיט אונז צו ארבעטן. די יונגע קינדער, זיי ווילן נישט וויסן פון גארנישט. און איך פארשטיי זיי זייער קלאר אויכעט. אז מען האט נישט געלערנט ס'איז דא א באשעפער און פאר וועם זאל מען מורא האבן. איז במילא בעט איך דעם עולם, נעמטס ענק אין די הענט אריין ווייל וויאזוי ס'גייט איז נישט גוט. ווי האט די רבי געזאגט? ער פלעגט זאגן דעם משל הידוע פון ישמח משה יעדעס יאר ווען ס'איז געווען הושענא רבה. ער האט געזאגט ס'איז געווען א איד וואס ער האט געווארן פארלוירן אין א וואלד, ער האט זיך שוין געפרייט, פון דערווייטנס הערט ער עפעס א קול ווי מענטשן רעדן, האט זיך געהאלטן, ער איז דארט צוקומען, וועט ער קענען ווי מען זאגט עפעס האבן, פרעגן וויאזוי מען קריכט ארויס פון וואלד, טרעפט ער זיי, זאגן זיי הער אויס, אונז זעמער אויכעט דא סטאק אינעם וואלד, נאר אונז ווילן דיר זאגן איין זאך, אויף דעם וועג ווי אונז זעמער געגאנגען זאלסטו נישט גיין ווייל דארטן וועסטו אין ערגעץ נישט אנקומען.

מקולין של בשר וואס איז אין רחוב אכבאר אין בארצעלאנא איז א כשר'ע מקולין. יעצט איך וואלט פרעגן איינעם, איינער וואלט היינט געגאנגען קויפן פון רשב"א'ס הכשר דארט אין יענע מקולין של בשר? ניין. ווען רשב"א האט געלעבט איז עס געווען כשר, ווען רשב"א איז געשטארבן איז עס אויס. כ'האב געוואלט זאגן, מען מאכט יעצט גדולי הדור קוראים בלהב אש לכלל ישראל להמשך המסורה, מסורה פון רבי מאיר בעל הנס. כולל שומרי החומות לצדקות רבי מאיר בעל הנס. יעצט כ'וויל מסביר זיין, דאס האט זיך געגרינדעט מיט אסאך יארן צוריק ווען עלטערע אידן האבן שוין נישט געהאט קיין דזשאבס, כח ארבעטן האט מען שוין נישט געקענט, איז מען געפארן וואוינען אויף ארץ ישראל, מ'האט זיך מקדיש געווען, איינער צו זאגן תהילים, איינער צו לערנען, איינער, יעדער האט געהאט זיין עסקנות. און היינט איז זענען זיי געווארן מולטי ביליאנערן, די אלע וואס האבן געקויפט דארטן דירות, מ'האט זיי געגעבן א העלפט צי א דריטל געט מען דארט, נאכדעם בלייבט עס פאר זיי. מולטי ביליאנערן, די גאנצע ארגענעזעישן איז זייער רייך, און זיי נעמען געלט פון די מדינה אויכעט, נישט וואס ביי מיר איז עס אן עוולה, זיי האבן גענומען אפאר הונדערט מיליאן שקל מען זאל אויפפיקסן, מען זאל עס מאכן אפ טו דעיט, מען בויעט צו, יעדער בויעט זיך נאך א שטאק, מ'מאכט נייע, איז אונטערגעשריבן יצחק טובי' חוטא זונטאג מאנטאג ווייס, און דוד ראחמעסטריווקער, דאס איז דער קראחמעט ראחמעסטריווקער רבי, נאכדעם איז דא יעקב מאיר שעכטער, נשיא מוסדות קרן אור, ער זאל גיין זאגן צען קאפיטלעך תהילים. נאכדעם דא דוד הכהן קאהן, פארשטייסט? האט אפאר אידן פון וויליאמסבורג וואס זיי האלטן אים אויס, און פון בארא פארק וואס זיי געבן אים געלט פאר די בנינים, מיינט ער ער דארף שוין אונטערשרייבן. נאכדעם דא חיים מאיר וואזנער און יוסף צבי דושינסקי, שרייבן זיי אונטער אז מען זאל געבן געלט, איז אונטערגעשריבן אזוי, יוסף ליבערמאן איז פון די שמיטערס, ער איז זייער גרויס, מרדכי אהרן שטיינבערגער, אברהם יצחק אולמאן דער שייגעץ, דער עוכר ישראל וואס ער האט געעפנט דעם שוויץ נאכדעם ווען די צוויי רבנים, רבי מאיר בראנדסדארפער מיט רבי משה האלבערשטאם האבן עס צוגעשפארט, איז ער געגאנגען און ער האט עס געעפנט. נאכדעם איז דא איינער וואס הייסט יעקב מענדל יוראוויטש, יעקב מענדל יוראוויטש. נאכדעם איז דא מנחם מענדל פאקס, די פאקס די וואס די ביסט, דאס איז א אלטער בחור ביי אים אין בית מדרש וואס ער העלפט אים צו פיצן די טוילעטס האט מאנס געווען א זיבן יעריג מיידל און ער האט געשטראשעט די מאמע זי זאל נישט גיין צו די פאליס און איך האב איר געזאגט זי זאל יא גיין און אין סוף איז זי יא געגאנגען און זי איז געקומען אים פרעגן פארוואס זאל איך נישט גיין האט ער געשריגן גיי ארויס פון דא די דריטליגער פאקס, מ'האט דיר געגעבן א דזשאב און ס'איז שוין געווען א גאנצער מאכער. און נאכדעם איז דא יצחק בלוי. כ'וויל ענק זאגן איין זאך, אונז האבן מיר אויך א כולל שומרי החומות, און ר' מאיר בעל הנס, און אין ווילימסבורג, מ'ווארפט ארויס קינדער וואס ס'איז נישט דא צו באצאלן, אין בארא פארק, אין אלע אידישע געגנטן איז דאס דא. פארוואס זאל מיר אונז גיין פאר זיי געבן געלט? זיי האבן א וואוילע מדינה וואס די מדינה געבט געלט פאר חינוך וויפיל מ'ברויך. בנימין נתניהו וויל יעצט מאכן א קאאלישן מוז ער האבן די פרומע גייז אבער מ'מוז סאקן וואס מען קען סאו למעשה וואס איז היינט די גרויסער יחוס אז ס'דא א כולל שומרי החומות זיי האבן פראפערטיס און זיי האבן מיליאנס אוו דאלערס פראפערטי אין ארץ ישראל כוויל בעטן דעם עולם לאמיר אונז מאכן אן אייגענעם כולל שומרי החומות יעדע קהילה דא זאל זיך מאכן אזא כולל שומרי החומות און מ'עט געבן געלט פאר אונזערע קהילה פאר אונזערע מענטשן כ'האב עס שוין אפאר מאל געזאגט, האבן מיך אפגעקאלט אידן דו ביסט משוגע, דער רבי מיט זכרונו מיט לברכים, דער חתם סופר מיטן מגלה עמוקות, זאג איך אים, עי, קענסט זאגן נאך אפאר נעמען, ס'איז אזוי ווי דער הכשר וואס דער רשב"א געבט אויף דעם אחים מקולין של בשר, די בוטשער סטאר אויף רחוב אכבאר אין בארצעלאנא, ס'איז געווען אמאל פיין. היינט דארף מען אונז האבן יעדע פרוטה וואס אונז קעמער, איך זאג אייביג, ס'איז געווען יעצט אויך א אינגערמאן האט מיר געזאגט אז ער געט מעשר ער וויל געבן פאר א ארעם פלאץ פרעג איך אים פאר דיין ווייב האסטו געגעבן אלעס וואס זי בעט, זאגט ער ניין כ'האב נישט אזויפיל געלט, זאג איך נעם דעם מעשר און געב עס פאר דיין ווייב, זאגט ער ס'איז דא אן ענין פון געבן מעשר, זאג איך מעשר זענען נאר פאר עשירים. ס'איז נישט פאר א אינגערמאן וואס ער האלט אויס א פרוי מיט קינדער בדרך כבוד. קיין פעני ביסטו נישט מחיוב צו געבן. ס'דא אסאך וואס האלטן אויף יענעמ'ס קינדער אויכעט, ס'איז דא אזאלכע וואס האבן אדאפטעד קינדער. די אלע זענען פטור פון מעשר. נישט קיין, נישטא קיין חיוב צו געבן מעשר. דאס איז דער מעשר. און ממילא לעבטס מיט חשבון. און טוטס נישט משוגענע זאכן. כ'האב אמאל געזאגט איינעם, דו ווילסט עס זען ווי דיין געלט גייט לטמיון אז דו געסט פאר ארץ ישראל? זאגט ער לאמיר זען. זאג איך אים, זאג פאר איינעם אז דו האסט א עלטערן זון ס'גייט דיר נישט קיין שידוך אפשר קען ער דיר געבן א מיידל. אפילו פאר געלט עט מען דיר נישט געבן. זיי זענען פארביסענע הינט, דעיר נאט אינטערעסטעד אין עניטינג דעט יו אוין, זיי האלטן זיך העכער פון דיר און קלוגער פון דיר. איין זאך, דאס געלט זאלסטו זיי שיקן, זאגט יענער ער גייט עס אויסטרייען, נישט יעצט, ס'א מעשה אפאר יאר צוריק, ער האט עס אויסגעטרייט, אפגעקאלט איינעם, ווילסט האבן געלט, איך בין מסכים צו געבן הונדערט טויזנט דאלער פאר כולל שומרי החומות, נישט דעם, ס'איז געווען עפעס א אנדערע מוסד, איך געדענק נישט וועלכע, זאלסט אבער וויסן איך האב אן עלטערן בחור און עס גייט אים נישט קיין שידוך, זאגט יענער הער אויס, משדך זיין דאס איז שוין אן אנדערע זאך, דאס האט דאך שוין נישט צו טון מיט געלט. יענער האט געזאגט נחום ביסט גערעכט און ער האט נישט געשיקט גארנישט. א גוטן און א פרייליכן שבת און א פרייליכע וואך און א פרייליכן זומער און א פרייליכן חודש אייר, אייר איז דאך אני השם רופאיך, סיי אדר איז אויך רפואה, אדר איז אני השם רופאיך, א' ד' ווייל א ד' איז דאך אויך השם הוויה, און סיי אייר, סאו ס'זאל זיין רפואת הנפש און רפואת הגוף פאר יעדן איינעם.